א גוטן ערב שבת קודש פרשת אחרי. ס'דא צוויי זאכן וואס איז זייער וויכטיג צו רעדן פון, מוז איך מאכן א דרשה. איין זאך איז, פסח איז דאך געמאכט געווארן מען זאל לויבן דעם אייבערשטן פאר די ניסים וואס ער האט געטון, פאר די באהאלטענע ניסים ווי דער הייליגער רמב"ן זאגט. על כל פנים, איך וויל ענק פארציילן א מעשה. די גמרא זאגט. ס'איז געווען ר' נחוניא חופר בורות שיחין ומערות האט געגראבן אזאלכע היילן מיט לעכער אז ס'זאל אריין רינען די רעגן און ממילא די עולי רגלים האבן ווי מ'זאגט רעגן וואסער ס'איז אינטערעסאנט מיין זיידע דער מהר"ם א"ש האט געלאזט צוואה אז איך לאז זיך נישט קיין צוואה אבער דאס אלעס וואס ר' נפתלי הכהן האט געשריבן, אין זיין צוואה דאס איז מיין צוואה, און אינטערעסאנט אז ער איז אוועק אין דעם זעלבן טאג מיט הונדערט פופציג יאר שפעטער. יעצט ער האט אויך געהייסן דער סמיכת חכמים, און ער ליגט אין טערקי אין טערקיי, און ער האט געלאזט צוואה אז מען זאל מאכן זיין מצבה אז ס'זאל זיין אזוי ווי א טאפ, און ער שרייבט כדי די פייגעלעך זאלן האבן צו טרינקען, ווייל ווינטער רעגנט, זומער רעגנט נישט, אזוי ווי די זעלבע קליימעט ווי אין ארץ ישראל, האט ער געוואלט אז די פייגעלעך זאלן האבן וואס צו טרינקען אויף אים מאכן א טיפן טאפ. יעצט מען האט איבערגעבויעט זיין מצבה מיט אסאך יארן צוריק, און איך האב דעמאלטס פארגעהאלטן פאר די וואס האבן עס געטון אז עטס האט זיך עס נישט איבערגעבויעט אזוי ווי ער האט געשריבן אין זיין צוואה, זיי האבן נאכגעקוקט און זיי האבן געזאגט יא ביסט גערעכט און זיי האבן עס איבערגעמאכט. קענער שפילן זיך ארום מיט מענטשן. עניוועי, איז למעשה ער האט זיך אויך געזארגט פאר די פייגעלעך. יעצט, דער רבי נחוניא האט זיך געזארגט פאר די מענטשן פאר עולי רגלים. יעצט, איך זארג מיך זייער שטארק וועגן סעיפטי. די מענטשנ'ס פסח. איך האב געזאגט אז מ'זאל אבאכט געבן וועגן די געז רענטשעס מיט א. אז מ'זאל נישט אליינס טשענדזשען. און בכלל מ'זאל כשר'ן, מ'זאל זיך נישט מאכן מער וויפיל מ'דארף. און מענטשן הערן אויס. גוטס. יעצט לכאורה מענטשן טראכטן נע מ'האט שוין גענוג געווארנט ס'איז שוין גענוג געווארנט ניין מ'דארף האלטן אין איין הפוך בה והפוך בה דכולא בה מ'דארף האלטן אין איין ווארענען דעם עולם עניוועי וויל איך ענק פארציילן א מעשה פאר אפאר וואכן צוריק האט מען געמאכט א מצה בעיקערי מ'האט אויך קאנעקטעד די געז אליינס אן קיין פראפעשענעל העלפ ווייל זעהט אויס זיי הערן נישט אויס אין ארץ ישראל דעם האטליין ווייל ס'האט דאך א א חרם צו אן איסור ס'איז נישט קיין חילוק. כ'ווייס זיי הערן עס יא אויס באט יעדער איז א חכם עניוועי סהאט אויסגעפלאצט די געז און סהאט געמאכט א גרויסן חרבן אין בתי ווארשע עד כדי כך אז איין פרוי לא עלינו ולא עליכם איז געהארגעט געווארן א מאמע פון א שטוב מיט קינדער און סדא אפאר ערנסטע פארוואונדעטע אויכעט. שוין, יעדער זאל טון וואס ער וויל. האב איך נאכאמאל מעורר געווען די יאר אז מען זאל חלילה נישט טאטשן אליינס די געז, מען זאל רופן א פראפעשענעל. וואס גייט אן בעזמנים?, איך האב א געז עקסטרע אויף פסח, און איך רוף יעדעס יאר א פראפעשענעל, ס'קאסט אפאר טאלער אבער ס'איז אלץ ביליגער ווי חלילה אפברענען דאס הויז און מ'זאל האבן א צושטערטן יום טוב. שוין, יעצט, איין זאך האב איך נישט אנגעזאגט פארן עולם און איך האב מיך יעצט אויסגעלערנט אז מ'דארף עס אנזאגן, און וואס איז דאס? רבי אהרן פאללאק זכרונו לברכה איז געווען א מלמד אין סאטמאר האט ער אמאל פארציילט אז ער איז אריינגעקומען א וואך, פאר חנוכה צום רעבין צום דברי יואל האט ער געזען ווי ער האט די גאנצע מנורה אנגעצינדען מיט לעכט און מיט קנויטען געמאכט און מיט שמן זית פרעגט ער דעם רעבין רעבע וואס איז דאס איז דא עפעס אן ענין אנצוצינדען א וואך פאר חנוכה א מנורה זאגט דער רעבין ניין נישט קיין שום ענין פרעגט ער אים נו פארוואס האט עס דער רעבע דא אנגעצינדען זאגט ער יעדעס יאר קומט ארויס בעסערע קנויטען און סקומט ארויס בעסערע שמן זית. מער ווירדזשין אויל, איז ממילא האב איך געוואלט וויסן פונקטליך וועלכע ס'ברענט דאס בעסטע און וועלכע ס'ברענט די לענגסטע, ווייל די מנורה גייט דאך נאר אזויפיל אויל אריין, דארף איך דאך וויסן וועלכע קנויט ס'נעמט מער אויל, ס'זאל זיין זיכער ס'וועט ברענען א האלבע שעה און מער אביסל. איך בין אינגאנצן נתפעל געווארן, די רבי איז ביזי, די אלע קלייניקייטן אנבעליוועבל. יעצט איז דא איין זאך וואס איך האב ענק קיינמאל נישט געזאגט ווייל איך האב אויך נישט געוואוסט, כ'האב א געז רענטש, כ'האב גענומען, כ'האב גענומען א פראפעשאנעל זאל עס אינסטאלן, כ'האב אינדערהיים א קארבן מאנאקסייד קלינגער, און כ'האב אויכעט א געז קלינגער, געז און קארבן מאנאקסייד, כ'האב אויכעט א סמאוק דיטעקטער, נאר ווען מען האט עס אריינגעלייגט, איך האב עס נישט אריינגעלייגט, נאר דער וואס האט עס אריינגעלייגט האט געטענה'ט אז ס'קען נישט זיין,

ס'איז נישט וויכטיג און ערב יום טוב, איך דאווען דאך פרי ווייל איך האב דאך נישט קיין שול ווי צו דאווענען, איך וואק דאך נאר ארום דריי מאל וויליאמסבורג און איך קום אהיים און איך זאג א גוט יום טוב אז אינדערהיים זאל מען מיינען איך בין געווען אין א שול. סאו עניוועי, איך גיי אוועק זייער פרי, ווייל אין די שול ווי איך דאווען יא, דארט דאווענט מען מנחה פאר די שקיעה, און ממילא האב איך א געלעגנהייט צו דאווענען מנחה כאטשיג איך בין א חיוב, ווייל פאר די שקיעה מעג מען דאך נאך דאווענען, ס'איז דאך אזוי ווי א וואכענדיגע מנחה. על כל פנים איז בין איך דא דאוון איך פרי, נאכדעם דאוונט מען גראד מעריב, און איך האב זיך געזאגט גראדע א דרשה אז ס'וועט זיין א פראבלעם ווייל מען דאוונט מעריב זייער פרי און מען זאגט אן דעם עולם אז מען זאל ציילן ביינאכט, און איך האב גענומען אטענדענס פאראיאר רוב עולם האט פארגעסן, איז במילא איז עס א פראבלעם, איך ווייס נאכנישט וויאזוי צו באהענדלען דעם פראבלעם. איז מען רעדט דערפון שוין איז למעשה בין איך געגאנגען דאווענען און כ'האב געדאווענט מנחה און קבלת שבת לכי נרננה מיט די האול ניין יארדס און איך בין צוריק געגאנגען נאכן דאווענען אהיים קום צוריק אהיים נאכן דאווענען קום איך אריין זאג איך עטס שמעקטס נישט דא אז דא איז דא א געז גערוך כ'בין דיזי געווארן שיער צאמגעפאלן זאגן זיי ניין זיי שמעקן נישט און ווייסט דאך יעדע באלעבאסטע מיינט דאך גראד מען מיינט איר צוויי צו טון אדער וואס? ער זאגט, נע איך האב עפעס געקאכט עפעס א עסן ס'האט אביסל צוגעברענט, זאג איך העי דאס איז נישט קיין צוגעברענעכץ דאס איז אן טאטעלי דיפרענט סמעל, עניוועי האב איך מיך נישט געפאלט און בין צוגעגאנגען צום געז רענטש און איך האב געזען אז די געז איז אויסגעלאשן ס'איז טאטאל אויסגעלאשן ס'גייט נישט קיין געז די געז עסקעיפט, אבער ס'ברענט עס נישט אויס, ס'איז אנבעליוועבל, און ווען איך בין אריינגעקומען איז מיר שלעכט געווארן, איך האב געמיינט איך גיי חלש'ן, יעצט פארוואס דער דעטעקטער האט נישט געפיפן דאס דארף מען וויסן, ס'איז זייער פשוט איך וויל יעדער זאל עס פארשטיין. כ'האב געוואלט מסביר זיין פארן עולם, ס'איז דא אזא דעטעקטער וואס איז א סמאוק דעטעקטער, ס'איז דא א קארבאן מאנאקסייד דעטעקטער, סמאוק הייסט רויעך, קארבאן מאנאקסייד מיינט אז ס'קומט ארויס נאכדעם ווען די קאר ס'האט אויסגעברענט די געז קומט ארויס די עקזאוסט. אויכעט אין א הויז וואס ס'איז דא פארברענטע לופט הייסט עס אויך קארבן מאנאקסייד. די אלע זאכן איז דא. א געז דיטעקטער איז נישט דא. ס'איז דא. די געז קאמפאני האט מיט אזא גרויסן רעדל גייען זיי אראפ אין סעלער און זיי מעסטן. יעצט זעהטס אסאך מאל די געז זיי פארן מיט אזא זאך און די זאגט זיי פונקטליך וואו ס'גייט די געז פייפס אונטער דר'ערד. אבער אין א הויז נישט פאר קאמערשעל יוז איז נישט דא אזא זאך, און כ'האב געוואלט טאקע דער עולם זאל זיין זייער געווארענט ווייל ס'קומט יעצט זומער און מ'עט לאזן אפען די ווינדאוס, ס'עט בלאזן, אמאל וועט עס אווערפאוערן די געז, די וואס ס'ברענט, און ס'עט גיין ווייטער געז, און דאס קען מען נישט וויסן, דאס איז א מורא'דיגער אומגליק, און אפשר איז כדאי מ'זאל נישט לאזן א געז שבת אין די היצן, אפשר איז כדאי מ'זאל נאר נוצן א פלאטע, און אוודאי נאר א סעיף פלאטע. און נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך, אז אפשר איז כדאי אז מען זאל מאכן זיכער אז ס'ברענט א פען מיט אן עקזאוסט, אדער ס'זאל זיין לעבן אן אפענע ווינדאו, אזוי ווי זיי זאגן ס'מוז זיין, ווייל דעמאלטס קומט אריין פרישע לופט, אמאל א אפענע ווינדאו איז פארקערט, ס'בלאזט עס אויס, אן עירקאנדישאנער ווייס איך צו ס'שלעפט ארויס גענוג לופט אז ס'זאל קענען עקסטשעינדזשען, און אפילו ווען יא דארף מען מאכן, ס'איז דא צוויי באטענס, איינס איז עיר אין עיר אוט און איינס איז סערקולעיט. אויב עס איז אויף סערקילעיט איז עס גארנישט ווערט, סא די אלע זאכן דארף מען וויסן, עס איז נישט קיין געימס און עס איז נישט קיין דזשאוקס, עס איז היינט אויך געווען אין צייטונג איין קינד איז געשטארבן פון קארבאן מאנאקסייד און די צווייטע איז אין זייער סיריעס קאנדישאן. כ'וויל אויך פארציילן א מעשה וואס איז געשעהן היינט מיטוואך אין לעיקוואוד, הונדערט און פופציג קינדער זענען האבן זיך שיעור געקענט דערשטיקן פון קארבאן מאנאקסייד, און ס'איז געקומען די פייערלעשערס און מ'האט זיי שנעל אוועקגעטראגן אלע אין די האספיטעלס מ'זאל זיי אויסטשעקן, קארבאן מאנאקסייד איז סי או, און מ'האט זיי אוועקגעפירט און מ'האט זיי אויסגעטשעקט און כ'האף עס זענען אלע געזונט, ס'איז געווען די סקול פון סאמערסעט עוועניו אין לעיקוואוד איז ברוך השם אויף דעם איז כאטש דא א דיטעקטער, אויף געז איז נישטא קיין דיטעקטער. מ'דארף זייער וואטשן וואס מ'טוט רבותי, נאכדעם דארף מען בעטן דעם אייבערשטן מ'זאל האבן סייעתא דשמיא. שוין, גיי איך צו צום געז און איך קוק וואס דארטן גייט פאר, זעה איך אז ס'ברענט נישט. נו, אז ס'ברענט נישט מעג מען דאך עס צומאכן, מאכט מען עס מיט א שינוי מיט כלאחר יד. אבער למעשה איז דא יעצט א גרויסער פראבלעם, ווייל די הויז איז געווען פול מיטן געז גערוך. איז עפנט מען אלע ווינדאוס און דער עירקאנדישאנער ארבעט אויך. ס'איז געקומען צו א מעמד און מצב און ס'האט זיך פיין אויסגעלופטערט, יעדער איז אוועק אויף פֿופֿצן צוואַנציק מעטער און מ'איז צוריק געקומען און ס'איז שוין געווען אביסל. בעסער, ס'איז שוין נישט. ס'איז שוין נישט געווען אזוי ווייט דער גערוך, און ברוך השם ס'איז געווען אלעס אין ארדענונג. שוין, ס'איז שוין געווארן, די לופט די שלעכטע איז ארויס, און ברוך השם מ'האט געקענט פירן א סדר. למעשה דער טאפ איז דאך נאך געווען הייס, דער גרויסער טאפ וואס מ'האט געדארפט האבן אויף ביינאכט, דער אנדערע טאפ פון טשולענט, דער האט געהאט א פראבלעם ווייל ס'איז נישט געווען קיין הייסע טשולענט אויף שבת. ס'איז געווען א שלעכטע זאך אויכעט ווייל ס'האט זיך געיורן די גאנצע צייט אן א פייער און מיט די צייט אזוי ווי ס'איז געווען אינדרויסן האט זיך אנגעהויבן צו שטינקען, ס'איז געווען יענע חתונה אבער ס'איז אלץ בעסער ווי ווען ס'וואלט חלילה נישט געווען ווי צו פירן דעם סדר און ס'איז דארטן געווען קינדער מיט אייניקלעך, ס'וואלט געווען א דיזעסטער. יעצט, וואס האב איך מיך אויסגעלערנט פון דעם? צוויי זאכן. די ערשטע זאך האב איך מיך אויסגעלערנט, אז ווען מען ברענגט אריין א נייעם געז רענטש דארף מען כאטש צוויי אדער דריי טאג באקוקן ווי ווי גרויס די פלעים איז ביז ווען ס'וועט זיך אויסלעשן, ווייל אסאך מאל די פלעימס, ס'ווייזט זיך אויס אז ס'איז גאנץ א גרויסע פלעים, אבער נאכדעם געט זיך עס א לאז נאך אביסל, צו אמאל אז מען צינדט אן צוויי געזן ציט עס אוועק אביסל געז, און ס'קומט צו א פוינט ווי ס'געט זיך א לעש אויס אינגאנצן. נאך דאס קען אויך געשען, אלעס קען געשען, איז אזוי ווי דער רבי זכרונו לברכה האט אויסגעמאסטן, די חנוכה מנורה וויאזוי ס'גייט ברענען אזוי דארף מען אונז אויכעט אויסמעסטן, ווען דו טוישט דעם געז רענטש וויפיל פלאם דו דארפסט אנצינדן אז ס'זאל זיך נישט אויסבלאזן פון א קליינע ווינט, צו ווען דארפסט עפענען די צווייטע פלאם צו דאס וועט זיך נישט אויסלעשן, אזוי אז זאלסט נישט האבן קיין פראבלעמען יום טוב, און דאס איז א זאך וואס כ'האב ווען קיינמאל נישט געזאגט ווייל כ'האב אליין נישט געוויסט איי וואזנט אווער אוו איט. ווייל דער וואכענדיגער געזרענטש מוז נישט ארבעטן די זעלבע ווי דער פסח'יגער געזרענטש, מיט אנדערע ווערטער זיין פלאם קען זיין שוואכער, און אויכעט מען דארף קוקן ווייל אסאך מאל מען מאכט עס זייער שוואך, ס'הייבט זיך אן זייער ווייניג, איז וואס געשעהט איז אז ס'לעשט זיך אויס פון זיך אליינס אויך. און איז במילא איז א מורא'דיגע זאך וואס כ'האב ווען געדארפט אנזאגן פארן עולם און כ'האב עס נישט געוואוסט ביז יעצט און יעצט לערן איך מיך אויך. די צווייטע זאך דארף מען וויסן מ'דארף קוקן ווי ווייט אוועק די אלארעמס זענען. כ'האב צוויי אלארעמס און ביידע ארבעטן כ'האב זיי געטעסטעט, כ'האב זיי געטעסטעט נאך די פרשה, ביידע ארבעטן נאר זעהט זיך אויס ס'איז אביסעלע צו ווייט און דער עירקאנדישאנער האט אויכעט עקסטשעינדזשד די לופט. איז עס נישט געגאנגען ביז צו דארטן די האל ווי ס'ליגט די אלארעמס, איז ממילא ס'איז שוין געהאלטן אויף אזא מדריגה אז איך בין שוין שיער צוזאמגעפאלן ווען כ'האב אריינגעוואקט און דער אלארם האט נאכנישט געקלינגען, יעצט זיי זאגן ווי מ'זאל לייגן עס אריין, מען קען עס נישט לייגן צו נאנט צו די קיטשען ווייל טאמער נישט יעדעס מאל וואס מ'צינדט אן א געז צו א שוועבעלע וועט עס אנהייבן צו פייפן, דארף מען אבער וויסן צו ווייט איז אויך נישט גוט אבער למעשה איז עס געווען זעט אויס צו ווייט. און ווען נישט דאס וואס איך קום אריין מיט דעם וואס כ'האב געדאווענט פרי, ווייל ביי אונז דאווענט מען דאך גראד צום זמן, הייבט מען דאך שוין אן צו דאווענען מעריב צו קבלת שבת, ווייל מען דאווענט דאך פארן זמן, פאר די שקיעה דאווענט מען דאך מנחה, על כל פנים ווען איך קום ווען אריין מסתם א שעה שפעטער, וואלט ווען געקענט געשען יענער אומגליק, רחמנא לצלן, ס'וואלט געווען אן אומגליק. יעצט די ערשטע זאך, א באלעבאסטע וויל זיך דאך ווייזן ווי גוט זי האט צוגעשטעלט אויף יום טוב, איך האב נאך געהאט געסט אויכעט, פארהייראטע קאפל, האט די ווייב אנגעהויבן צו שרייען, וואס הייסט מען זאל רופן א גוי, זאג איך אים מען טאר נישט, א גוי האסטו געקענט רופן נאר ביי בין השמשות, אבער נאך בין השמשות א חילול שבת, א חילול יום טוב, וואס איז מיט דיר, ס'איז געהעריג מלאכות בשבת. און בפרט נאך די מלאכה פון בישול איז אביסל הארב, ס'איז דא א גאנצע דרשה וועגן דעם. און נאכדעם האב איך געזאגט אזוי, ס'איז דאך נאך אויכעט בישול עכו"ם, דו ווייסט נישט צו דאס איז שוין געווען געקאכט צו נישט, זאגט זי, איך האב עס ארויפגעשטעלט א שעה און א האלב פאר'ן זמן, זאג איך, יא, אבער ווען די געז איז אויסגעגאנגען ווייסטו נישט. עניוועי, די סוף האט זיך אויסגעוויזן אז נאך יום טוב האט מען טאקע געזען אז ס'איז נישט געווען געקאכט. נאך א מזל אז מ'האט נישט גענוצט די אלע היתרים. יא, איך קען עסן לכבוד שבת און לכבוד יום טוב, און איך קען נישט עסן לכבוד שבת און לכבוד יום טוב. ס'איז געווען אזויפיל צו עסן אז ס'האט נישט געפעלט צו עסן. ס'איז נאר נישט געווען אזוי ווארעם שבת בייטאג און אויך זונטאג. ווייל זונטאג האב איך אויך נישט געקענט אנצינדן דעם געז, ווייל אפילו די וואס זיי נעמען א שוועבל און ס'איז א פארטיגע פייער צו זיי נעמען פון א לעכט, די נייע געז רענדזשעס האבן אזא פיילעט וואס ס'צינדט זיך אן, ס'מאכט טק טק טק טק, וואס ביסט נישט בארעכטיגט צו טאטשן אפילו אום יום טוב אויך נישט, עניוועי ס'איז ברוך השם דורך. נאר וואס למעשה האב איך מיך אויפגעשטעלט, כ'האב באקומען אן עליה יום טוב און כ'האב גומל געבענטשט, און נאכדעם נאך ווען מ'לייגט צוריק די ספר תורה זאג איך דאך אפאר ווערטער, ווייל איך בין דארט מופיע אזוי פארט טיים דער רב ביז מ'וועט נישט טרעפן איינעם, איז האב איך זיי געזאגט. דער עולם רעדט זיך איין אז איך דאווען דא ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן. ניין, איך דאווען דא ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט איך זאל דא דאווענען, ווייל ער האט געוואלט ראטעווען מיין משפחה. ווען איך קום אהיים נאך א האלבע שעה צו נאך א שעה שפעטער, וואלט געווען א דיזעסטער, כ'וויל אפילו נישט ארויסזאגן וואס ס'וואלט געווען. איך בין נאך יעצט נישט געקומען צו מיר, איך בין נאך אנדער שאק, כ'האב נישט געקענט קומען אפילו ווען כ'האב גערעדט, כ'האב נישט געקענט קומען צו מיר אין בית מדרש, כ'האב נישט געקענט, ס'איז. ס'איז ממש געווען א שאק אוו מיי לייף. עניוועי, האב איך זיך געזאגט, איך דאווען דא ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט איך זאל דאווענען. פארוואס ער האט אזוי געוואלט, דאס וועסטו נישט אויסרעכענען. פארוואס קען מען אונז קיינמאל נישט אויסרעכענען. נאר וואס, אמאל זעט מען א שטיקל התגלות נאך א וואך, נאך א חודש, נאך א יאר, און אמאל זעט מען עס נאך כמעט צען יאר. ס'איז באשערט געווען אז ס'זאל אויסגיין דער געז, ס'זאל נישט קלינגען דער קלינגער, און ס'איז באשערט געווען איך זאל אהיימקומען, ווייל די וואס זיצן אינעווענדיג און ס'איז דא א קארבאן אקסייד, די פילן עס נישט. ווען איך בין אריינגעקומען בין איך שיער צוזאמענגעפאלן, ביי זיי איז עס א סלאו גרעדזשועל בילד אפ, איז במילא פילן זיי דאס נישט מיט איין מאל, איז אלל אוו א סאדען חלילה שטארבט מען, מ'פילט אפילו נישט. סאו דאס איז וואס איז געווען דעם יום טוב. ס'געווען שבת יום טוב, האב איך דעמאלטס געזאגט, דו זעסט ווי וויכטיג ס'איז מ'זאל ווארענען דעם עולם, מ'זאל נישט טוישן געזן אליינס, און מ'זאל זיין סעיף, איר ווייסט וויפיל מענטשן האלטן מיך אין איין קאלן און זאגן, דו ווייסט, שכוח פאר דיר, וועגן דיר לאז איך נישט איבער מער קיין האט פלעיט, ווייל ס'איז טאקע צוויי טאג און צוויי נעכט, ס'איז זייער שווער, ס'איז אזוי ווי זאלסט האבן אן עירקאנדישאנער, ס'גייט און גייט און גייט און גייט און גייט, איז. עס איז דא מענטשן זיי לייגן ארויף דערויף שוין היינט א שבת זייגער, מענטשן זענען שוין היינט ווי מען זאגט אנדערש ווי זענען געווען. יעצט דעם שבת זייגער מיין איך צו זאגן אז דאס רעדט מען אויף יום טוב, שבת טארסטו נישט ארויף לייגן גארנישט, צו עס איז אנגעצינדן צו עס איז אויסגעלאשן און אנצינדט זיך עס אן טארסטו עס אויך נישט ארויף לייגן, אבער אויף יום טוב. קענסט עס ארויף לייגן אז ס'צינדט זיך אן לאמיר זאגן אינדערפרי און פיר שעה שפעטער קומסטו אהיים פון דאווענען און דא פיינע פרישע מאכלים און אויף דעם קען מען זאגן די גמרא וואס די גמרא זאגט מיט די מעשה מיט דער נחוניא שהיה חופר בורות שיחין ומערות ער האט געגראבן בורות שיחין ומערות די עולי רגלים זאלן האבן פון וואס צו טרינקען, האט אים איז זיין טאכטער אין א בור אריינגעפאלן, און מ'איז געקומען מזכיר זיין פאר דעם גרויסן הייליגן תנא, האט ער געזאגט די ערשטע שעה שלום, איינער זאגט זיי געזונט, דעם צווייטע שעה שלום, די דריטע שעה האט מען געהערט אז דאס קינד איז ארויסגעקומען לעבעדיג, האט מען אים געפרעגט ווי אזוי האסטו געוואוסט ס'וועט ארויסקומען לעבעדיג, וואס ביסט געווען אזוי קאלט, האסט געזאגט שלום, האסט גארנישט געטון, האט ער געזאגט דבר שנצטער בו אותו צדיק, יכשל בו זרעו. א מענטש וואס האט זיך מצער געווען אז אידן זאלן האבן צו טרינקען וואסער, וועט דער אייבערשטער מאכן אז זיין קינד זאל זיך חלילה דערטרענקען דארט. עניוועי דאס קינד איז אהיים געקומען, האט מען אים געפרעגט וואס איז געווען, וויאזוי ביסטו ארויס געקומען, האט ער געזאגט, ס'איז געווען עפעס אן אלטער איד האט געפירט עפעס א. עפּעס אַ אײל האָט עס געטראָגן, ער האָט עס געדרײווט, ער האָט עס מנהיג געװען, און ער האָט מיך אַרױפֿגענומען און ער האָט מיך אַרױסגענומען פֿון װאַסער. זאָגט אונדז רשי, אַז װער איז געװען דער אַלטער ייִד? זאָגט רשי, אַבֿרהם אָבֿינו. און װער איז געװען דער אײל? דאָס איז געװען דער אײל של יצחק. מוראדיקע זאַכן! דער אײבערשטער האָט נישט געהאַט אַן אַנדערן װעג װיאַזױ אַרױסצוראַטעװען אַ קינד. נאר ער האט געמוזט מטריח זיין אברהם אבינו, און ער האט געמוזט דעם איל של יצחק, עס איז דאך באשאפן געווארן בין השמשות, פארוואס האט עס דער אייבערשטער געטון? ער האט געוואלט ווייזן אז א איד וואס ער טוט פאר א רבים, ער שטעלט זיך נישט אפ גארנישט, אפילו אברהם אבינו וואס איז שוין אין גן עדן טויזנטער יאר, מען דארף ראטעווען א איד פאר אזא טאטן וואס ער טוט פארן ציבור און אראפגעשיקט אברהם אבינו איז א מורא'דיגע רש"י באט עניוועי סא וויל איך זאגן דעם עולם אביסל א מוסר השכל מען דארף אנהייבן צו טראכטן פון סעיפטי סעיפטי איז זייער וויכטיג איך האב ס'לאזט זיך יעצט אויס די יאר פון מיין טאטן הריני כפרת משכבו איך בין נאך אינעם יאר און ס'איז געקומען כ'האב א גרויסע לעכט וואס ס'ברענט נײַן טאג צינד אלץ אן א נייע אינדערהיים און ס'איז געקומען יעצט פאר יום טוב די קיטשען איז אנדערש ווי געווענטליך, אזוי איז עס א פייער פרוף קיטשען, די סינק איז פייער פרוף, און אלעס ארום און ארום איז פייער פרוף, ס'איז טיילס מיט אלעם, ס'איז נישטא קיין פראבלעם חלילה ס'זאל זיך אנצינדן, איז לייג איך סייווי אריין אין די סינק אויך, טאמער חלילה קראכט עס, מ'קען נישט וויסן ס'איז א דינע פלעסטיק ס'קען זיך אנצינדן אויפלאזן, קען געשען אן אומגליק, און ס'איז געווען ממש פאר יום טוב. און ס'איז מער הייסער אין די קיטשען ווי געווענטליך ווייל מען לאזט מער א געז, און ס'איז אנגעלייגט מיט זילבער פעיפער מיט אנדערע זאכן, ס'איז נישט די מין פייער פרוף און נישט אזוי גראד אזוי ווי ס'איז א גאנץ יאר, בין איך געגאנגען כ'האב עס אויסגעלאשן, האב איך געזאגט ס'איז א גרויסע זאך ס'זאל ברענען פאר מיין טאטן אבער איך קען עס נישט לאזן אזוי ווייל דא איז דא קינדער מיט אייניקלעך און. כ'האב באקומען א רעזיסטענס, מ'האט געזאגט ניין ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז דיין טאטענס, ס'איז די יארצייט, ס'איז א יארצייט לעכט, האב איך געזאגט הער אויס, סעיפטי איז ביפאר עניטינג, איך האלט בכלל אז מ'טאר נישט לאזן די לעכט ברענען אן השגחה, ווייל סוף כל סוף ס'איז א דינע פלעסטיק וואס ס'האלט די שעוה, און די מינדעסטע זאך ס'לאזט זיך אויף צו ס'רינט ארויס שעוה און נאכדעם רינט נאך דער פייער, ס'איז צרות. האב איך עס אויסגעלאשן אגענסט אלל אדס, האב איך געזאגט איך גיי נישט לאזן א זאך וואס איז נישט סעיף. יעצט ס'איז דא אפאר חכמים אינדערהיים וואס זיי זאגן אפשר וועגן דעם האט זיך אויסגעלאשן דער געז, דיין טאטע האט געזאגט דו לאזט נישט מיין לעכט ברענען, לאז איך נישט דיין געז ברענען. האב איך זיי געזאגט, הע הע, ס'איז געווען א יונגערמאן האט זיך געוואלט נעבעך גט'ן ווייל ער האט נישט געקענט נעבעך אויסהאלטן מיט די פרוי וואס ער האט געהאט, זי איז געווען אביסל א צעפידלטע, איז ער געגאנגען צום צעהלימער רב, געווען א צעהלימער יונגערמאן, און האט זיך באקלאגט פארן צעהלימער רב אז ער האט פראבלעמס אין שטוב און ער וויל זיך גט'ן, זאגט אים צעהלימער רב, נא הער אויס איך שרייב גיטין אויכעט, נישט קיין פראבלעם, דארפסט נישט זיין אזוי אפסעט, זאגט ער. זאגט ער אבער דער רב ווייסט אז סשטייט אז ווען איינער גט די ערשטע פרוי איז אפילו דער מזבח וויינט אויף אים, זאגט אים דער צעלעמער רב לאמיך דיר עפעס זאגן אינגערמאן, ס'בעסער אז דער מזבח זאל אויף דיר וויינען די נעקסטע אכציג יאר ווי דו זאלסט נעבעך וויינען מיט א קראנקע פרוי אכציג יאר, אויב דאס איז דיין גורל זאלסטו דיך גט'ן, האב איך געזאגט די זעלבע אין שטוב אויכעט. דו זאגסט אז ווייל כ'האב אויסגעלאשן די יארצייט לעכט איז ממילא האט זיך אויסגעלאשן דער געז, לאמיך דיר זאגן, ס'איז בעסער אז איך זאל נישט האבן קיין ווארעמען טשולענט און קיינער זאל נישט האבן קיין ווארעמען טשולענט און יעדער זאל זיין סעיף, ווי חלילה פארקערט ווען ס'געשעט עפעס מיט דעם לעכט, און ס'וואלט זיך אויפגעלאזט אדער וואס, און ס'וואלט געווען א חרבן אין שטוב. סאו עניוועי, איך וויל נאר זאגן פארן עולם, סעיפטי איז בעפאר עניטינג ענד עווריטינג. און ס'איז זייער אינטערעסאנט, אין איינע פון די בוקס, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכע דאס איז געווען, איז פונקט דעמאלטס פרייטאג, דריי פיר שעה פריער האב איך געליינט וועגן סעיפטי, ווייל איך ליין די אלע זאכן, טאמער איינער קען נישט ווי מען זאגט נאכקומען מיט די אלע געליינעכטס, לייג איך עס אייביג ארויף אויף מיין האטליין. יא, איז האב איך פונקט דעמאלטס געליינט וועגן דעם אז מען זאל נישט לאזן קיין לעכט ברענען אנאטענדעט. יעצט לעכט מיינט די גרויסע יארצייט לעכט אויכעט. די וואס האבן א גלאז די זענען אביסל שטערקער ווייל זיי האבן א גלאז, אבער עס איז דא די דינע פלעסטיק, איך האב עס אמאל אויסגעטרייט, איך האב גענומען א טראפ, פייער פון א שוועבעלע און כ'האב עס אנגעצינדן און כ'האב עס גראד אויסגעלאשן און ס'האט נאך אזוי ס'האט נאך געהאט דעם פלאם אינעווענדיג, כ'האב עס צוגעלייגט צו דעם פלעסטיק ס'האט זיך גראד אויפגעלאזט, ס'האט נישט קיין שום באדי קיין שום תוכן, און ממילא יעצט איז די צייט צו דאנקען דעם אייבערשטן, פסח איז דאך די גאנצע זאך צו דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, דאנקען און לויבן און לויבן און דאנקען, ממילא. דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן, באט אן די אדער הענד דארף מען וויסן נאך א זאך, קענסט טון אלעס וואס דו ווילסט ס'זאל זיין סעיף, און טאמער האסטו נישט צוגעלייגט איין קלייניקייט איז עס גארנישט ווערט, און וואס איז די קלייניקייט? א תפילה, מען דארף זאגן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם כ'האב צוגעשטעלט אלעס צום סדר, כ'האב געטון וואס מ'האט נאר געדארפט, יעצט דארפסטו צוהעלפן אז ס'זאל אלעס גיין כשורה, דער תפילה דאס איז די וויכטיגסטע זאך פון אלעם. און נאכדעם אז ס'געשעהט גארנישט קיין שלעכטס חלילה, דארף מען זאגן רבונו של עולם איך דאנק דיר, כ'זעה דו האסט אויסגעהערט מיין תפילה און איך דאנק דיר. דאס איז איין וויכטיגע זאך כ'האב געוואלט רעדן, און ס'איז זייער וויכטיג, און כ'וויל אז יעדער זאל האבן א שמחת הנפש, אז כ'האב געהאט א ישועה שלא כדרך הטבע, נישט סתם שלא כדרך הטבע, אז דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן, איך בין ניצול געווארן, כ'וויל נישט טראכטן פון וואס. יעצט וויל איך רעדן פון נאך א זאך וואס איז אויך זייער וויכטיג, איך האלט אין איין מסביר זיין פארן עולם אז מען דארף וואטשן אויף די מקווה'ס, ס'איז דא אסאך ווי מען זאגט אימפראוומענט, אבער ס'איז נישט גענוג, ווייל איך זאג אייביג, איין עקסידענט איז אזוי ביטער אז ס'איז ממש א שרעק. יעצט איז אזוי, זאליקא איז א סטאבערן מיול. ער רעדט זיך איין אז משה טעראריסט העט עים ארויסהעלפן מיט די אלע זאכן, ער כאפט נישט אז איין טאג העט ער האבן אזא מין ריזיגן לאו סוט אז ער העט עס נישט קענען באצאלן, ער העט מוזן פארקויפן די פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלערדיגע מיידל סקול, וואטש ען סי, גרעסערע חכמים פון עים האבן עס געטרייט און זענען אין ערגעץ נישט אנגעקומען, היינט קוקט מען יעדן נאך, דעם טאמסאן קאנעקשאן גייט אויכעט גיין א גאנג, דיבלאזיאו, איז שוין געגאנגען א גאנג דעם יום טוב, מען האלט אים ביין אינדייטן פאר דריי מעידזשער קאראפשענס, און מסתם שלעפט ער אריין יעצט דעם גאווערנער אויכעט, און אונז ארבעט מיר אז דער גאווערנער האט דיסמענטלד די מארלענד קאמישען אז מען זאל דאס צוריק שטעלן, מען זאל וויסן וואס דוב הייקינד האט געטון מיט די אלע געלטער, סאו למעשה איך שריי יעצט פאר די גאווערמענט, אונז האמיר גארנישט א פראבלעם אז די שומרים האבן גע'גנב'עט אפאר גאנס, האבן געמאכט איליגעל די אלע זאכן, כ'האב געזאגט למעשה האב איך געזעהן אז מ'האט געשאסן פֿינף שומרים חברה און די פֿינף שומרים חברה האבן גארנישט געשאסן יענעם, סאו וואס איז האבן זיי א גאן אויף פראטעקשן סאו וואטס די ביג דיעל? איך זעה נישט די גאנצע פארברעך אין דעם נאר איך טענה צו זיי אונז האמיר אן אנדערן פארברעך און דאס ווילט עטץ נישט זעהן. אונזער פארברעך איז אז טאמפסאן לאט יעדן נואף יעדן מאלעסטער לאט ער וואקן און נישט נאר טאמפסאן אין יעדע אידישע געגנט איז אזוי זאג איך. עטס זענטס פעדערל, וויי דאנט יו געט אינוואלווד וואס גייט פאר אין מאנסי און ניו סיטי? וויי דאנט יו געט אינוואלווד וואס טוט זיך אין מאנרא? ס'איז דא דארטן די פאליס און זיי ארבעטן מיט מיט די קהילה. אונז האב מיר געדארפט האבן אז יאסל וואלדמאן זאל קומען גיין צו סי ען ען רעדן סיקסטי מינוטס? שטותים! דעיס האמיר געדארפט? ווי איז געווען דעיס אז מ'האט ענק גערופן און עטס זענטס נישט געקומען? די פאליס קאראפשען! עניוועי, זיי הייבן שוין אן צו הערן און מ'האפט מיר ס'וועט געבן א צי אריין. מיסטער טאמפסאן און נאך, מען האפט מיר זייער שטארק. למעשה דעמאלטס וועט עטס זעהן דאס איז נישט ס'נישט קיין הפקר וועלט מ'עט אנהייבן צו סוען אונז זעמיר מסביר פאר די גאווערמענט אז דער עולם וויל קומען פארווערד מיט לאוסוטס מען קען נישט מען סטראשעט די קינדער און זיי דערהערן צוביסלעך ס'עט דויערן צייט וועלן זיי דערהערן אבער מיט אנדערע ווערטער ס'פאלט שוין נישט מער אויף קיין טויבע אויער נא דאס איז שוין געשטארבן איז יעצט למעשה האב איך געזאגט יעדע מקווה מוז זיין צוגעשפארט אדער ס'מוז זיין השגחה. דערציילט מיר איינער, ער איז געגאנגען אין זאליקא'ס מקווה, דארט איז דא א מקווה וואו דער רבי זכרונו לברכה האט זיך גע'טובל'ט, ס'איז אין א פארמאכטן צימער, דאס עפנט מען אויף געווענטליך יום כיפור, ווייל טאמער איינער זעט קרי זאל ער נישט זיצן אין שול און הערן די אלע הייליגע זאכן, די קדוש און ימלוך מיט אלעם, עס ווערט געברענגט אין די ספרים אז מען זאל גיין יום כיפור אינדערפרי אין א שטילע מקווה קיינער זאל נישט זען, און דער בן ביתי דער קאמארנער ברענגט אז ער פלעגט. יעדער ווער ס'האט געזען קרי איז זיך געקומען פאר מזכיר זיין אין די פרי יום כיפור ווייל מ'האט דאך מורא געהאט אז ידאג כל השנה האט ער יעדן אנגעווינטשן און שוין. גראדע ס'דא פון תניא דא א בריוו וואס ער לאכט דערפון, ער זאגט אז נישט דער סימן פון ידאג כל השנה איז א סימן און נישט דאס אז. טאמער ער האט מוצ ש דורך געלעבט די יאהר איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא, זאגט ער זייער פשוט פארוואס, דאס איז געמאכט פאר א גרויסען צדיק, וואס דער גרויסער צדיק איז ווי מ'זאגט אפגעהיטן מיט אלעם, און ווי קומט צו דעם צו קרי יום כיפור מוז זיין אז מ'ווייזט אים פון הימל ער זאל שטארק תשובה טוהן, מה שאין כן אונז פשוטע מענטשן, איך וועל עס זאגן אזוי אויפן גראבן לשון, וואס ער איז געזעסן צוויי שעה און האט זיך געווייקט ערב יום כיפור אין מקווה, און ער האט באטראכט יעדעס קינד צו ער יא גע'מל'ט צו ער איז נישט גע'מל'ט, און ער האט זיך אריינגעשטופט צו א אינעסענט טימיד ליטל בוי האט ער זיך אים אריינגעשטופט אינעם מאכער אויכעט, און נאכדעם איז ער נאך געלאפן אין טוילעט אויכעט נאכלויפן א יונגעלע צוויי, און שוין, נו וואס האסטו געוואלט ער זאל נישט חלומ'ן דערפון ביינאכט, ס'וואלט געווען א נס ווען ער חלומ'ט נישט ביינאכט דערפון, ער וועט זיכער חלומ'ן ביינאכט דערפון. איז במילא איז נישט די סימן אז טאמער איז געקומען צו קרי מיינט מען אז ידאג כל השנה, ער דארף זיך גארנישט זארגן, זאגט דער תניא, איז דא א בריוו פון תניא, עס הייסט מאה שערים, אזא ספר, איז דא הונדערט בריוון פון אים, און נאכדעם זאגט ער אויך דער אנדערע סימן, טאמער האט ער אויסגעלעבט דאס יאר, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, דאס איז אויך נישט קיין סימן, קיצור גארנישט איז נישט קיין סימן, די באטעם ליין, איז דער בן ביתי זאגט ער האט יעדן געווינטשן, און ער זאגט מעולם ס'קיינמאל נישט געשען קיינעם גארנישט. נישט אבער ער זאגט נישט אז עס איז זיכער מובטח לו שהוא בן עולם הבא סא היינט קען מען קען איך אויך שוין ווינטשן יעדער קען ווינטשן נישט וואס איך מאך חוזק פונעם בן ביתי נאר דער תניא איז דאס זייער שיין מסביר און אונז גיימער זיך האלטן צו דעם יעצט יעצט איז למעשה איז דא דארטן אזא מקווה ווען ס'איז געקומען יעצט מוצאי שבת מען האט דאך געדארפט אויסקלינען די מקווה'ס אויף מארגן אינדערפרי ס'זאל זיין א געי בעט מען זאל האבן אין וועם צו שטופן און קינדער ווייל אנישט לוינט זיך נישט דאס גאנצע קומען צום דאווענען איז האט מען קלינט מען דא אויס די. מקווה'ס, און ס'דויערט צייט ארויסצונעמען די אלטע וואסער, ס'דויערט צייט צוריק צו לייגן די נייע וואסער, פיין, אלעס איז זייער גוט. האבן זיי די מקווה וואס דארטן האט מען גענוצט מוצאי שבת פאר דעם וואס זיי ווילן גיין אין מקווה פארן עסן די כזית מצה, פיין, איך בין צופרידן, כ'האב נישט קיין טענות, אבער ס'מוז זיין השגחה. זאגט מיר איינער אז ער איז דארט געגאנגען, ס'איז געווען צוויי אינגעלעך האבן זיך געשפילט דארט, זענען אריינגעלאפן און ארויסגעלאפן, ס'איז געווען האלב טונקל דער צימער, ס'איז נישט קיין אפענער צימער בכלל, מ'דארף אריינגיין דורך א טיר, אבער די טיר איז געווען אפן, אבער ס'איז געווען ישמחו השמים, ער זאגט ס'איז געווען דארטן דריי פיר חזירים, זיי האבן זיך געשטופט צו די קינדער, זיי קענען נאך, זיי געדענקען נאך די אלטע וועגן וויאזוי מ'האט עס געטון, זיי האבן אנגעכאפט די קינדער, געטאטשט, געפושט. זאג איך יענעם, דו זאגסט דאך נאר א ליגנט, זאגט ער, ווייסטו וואס, זאג קהל ייטב לב אז זאלן ארויסנעמען די ווידיאו, זיי האבן ווידיאוס פון די מקווה, זיי האבן אמאל געשריבן א צעטל וועם ס'איז נישט איינגענעם זיך צו טובל'ן אין די מקווה וואו ס'איז דא א קעמערע זאל נישט קומען דא אין די מקווה ווייל דא איז דא ווידיאו. ער זאגט ס'האט געדויערט זיכער צוואַנציק מינוט וואס די קינדער האבן זיך געווייקט און אריין און ארויס און ארויס און אריין, פרעג איך אים און וואו ביסטו געשטאנען, זאגט ער, איך האב נעבעך געוואטשט אז ס'זאל נישט גיין ווייטער, ער האט נעבעך גע. און אינדרויסן איז ער געשטאנען, פרעג איך אים פארשטיי. פארוואס האסטו דיך נישט גענומען שרייען שקצים גייטס ארויס פון דא און געגעבן פאר די קינדערלעך א פסק וואס דרייט עטס ענק דא אין די מקווה ער זאגט מיר זיי זענען געגאנגען מיט א קישוי אבר אויכעט זיי זענען געגאנגען מיט אן אויסגעצויגענע אנטענע דאס זענען געווען די קינדערלעך פרעג איך אים פארוואס האסטו נישט געשריגן זאגט ער ביסט משוגע איך וועל שרייען קודם וועט מען זעהן אז איך הער אויס נחום ראזענבערגס האטליין צווייטנס, איך בין נישט דער בר הכי, איך בין בסך הכל אן ארבייטער, כ'האב מורא מ'וועט מיר רודפ'ן, מען וועט מיך רודפ'ן אין דזשאב, זיי קענען דאך טון, די רשעים האבן דאך אלעס געטון אלע יארן, זיי האבן דאך אומגליקליך געמאכט מענטשן פאר גארנישט, פאר זייער פארשטינקענע פאליטיק האבן זיי אומגליקליך געמאכט מענטשן, איז האב איך נישט געוואלט זאגן גארנישט, אבער איך בין געשטאנען דארט ווייל די חזירים האבן געזען אז איך שטיי און קוק, איז זיי האבן דאך געזען אז איך טאטש נישט די קינדער ווייל איך בין געווען אינדרויסן, זיי איז שוין געווען זייער נישט איינגענעם, זענען ווייטער געזעסן דארטן און זיי האבן זיך געשפילט מיט די קינדער און זיי האבן זיך געשפילט מיט זיך, אבער זענען נישט געווען אזוי באקוועם אזוי ווי ווען איך גיי ווידער אוועק און די אנדערע חברה קומען ארום, מען גייט און מען שטופט זיך אריין און ארויס, זאגט ער, און אויסער דעם איז געווען דארטן, איך זאג אייביג אז אין א מקווה גייט אריין צוואַנציק מענטשן, איז אין נארמאל אומגעטובלט האט עס פלאץ פאר צוואַנציק מענטשן, און טאמער טובלט מען זיך שפרייט זיך דאך יעדער אויס מיט אלעם. זאגט ער אין יענע מקווה גייט אריין אפשר צען פופצן מענטשן, און ס'איז געווען דארטן איבער פופציג זעכציג מענטשן וואס איך האב געציילט, נישט אויפן קוק, איך האב געציילט, סאו בקיצור וויל איך ענק זאגן, די פאר פארביסענע כלבים, זאליקא, מיט די משה טעראריסט פרידמאן, דער ראש המוסרים, מיט דארטן יצחק שטערן, מיט די אלע חברה, עלפער וועלפער, די חברה מיינען אז זיי קענען זיך שלאגן, עטס האטס ענק אמאל געקענט, עטס ווייסט ווי? און זענטע, און אורשעווע, און קראלע, און סאטמאר, היינט קענט עטס ענק נישט שלאגן מער, היינט האט עטס ענק געשלאגן און עטס האטס פארלוירן, און איך וויל זאגן פאר יעדן איד, וואס טאמער האסטו געלאזט דיינע צוויי קינדער זיך שפילן אין די מקווה פארן סדר, און טאמער מ'האט זיי גערעיפט, און זיי גייען משוגע ווערן און זיי גייען ארויסגיין לתרבות רעה, איטס דזשאסט טו בעד, ווייל נאך די אלע ווארענונגען וואס מ'זאגט, און וואס מענטשן זענען געווארן קעירפול אז פרעמדע מענטשן קאלן מיך אפ פון די מעשה, מענטשן וואס איך קען זיי נישט, כ'ווייס נאר אז ס'איז נישט קיין ליגנט ווייל ס'האבן מיך געקאלט עטליכענע, און געווענטליך ווען איינער קאלט הייב איך אן חושד צו זיין נאר איך זאג עס עניוועי אפילו לאמיר זאגן איך האב א חשד אפשר ס'איז נישט אמת אבער איך זאג עס עניוועי ווייל איך זאג אייביג איך נעם א דיסקלעימער און איך זאג וואטש וואט יו דואינג. איך זאג דאך נישט קיין נאמען פון א פרייוועט מענטש, איך זאג אז ס'איז געשען אין סאטמארע מקווה מניוולת, אזוי ווי מקדמת דנא, אזוי ווי עס איז געשען מיט יארן צוריק, זיי האבן זיך נאכנישט אויסגעלערנט, זיי שלאגן זיך נאך, נו נו, צענק אזויפיל שלאגן ביז עטס עט ענק אליין צו צושלאגן, די עדה החרדית האט אויך אמאל געמיינט זיי זענען מלך העולם, מ'האט זיי אזוי צו צושלאגן, איך אליין האב זיי צוקלאפט און צוהארגעט, מיט דעם זשופניק שוויץ און מיט די אלע טרייפות וואס זיי פארקויפן היינט, בעטן זיי זיך אז מען זאל נעמען זייער הכשר. זיי זענען אן אויסגעשפילטע קאמפאני. און דאס זעלבע גייט זיין סאטמאר. סאטמאר איז היינט שוין עניוועי אן אויסגעשפילטע קאמפאני. דעמאלס איז עס געווען די שיינקייט פון די וועלט. זיי האבן פארקויפט אידישקייט, זיי האבן פארקויפט, ס'איז געווען אלעס בלאף. און דער איינציגער וואס איז געווען ערליך איז געווען דער רבי. ארום און ארום איז געווען כל משרתיו רשעים און נואפים. אבער מען האט כאטש געמיינט. איט וואס קאווערט דאט ביוטעפול. היינט מ'דארף וועלן פאר א געי חברה מאן, פאר א מעיאר, פאר א גאווערנער, פאר עניטינג, סאטמאר איז די ערשטע וואס אינדארסן, סאטמאר מיט אגודה. אמאל האבן זיי זיך געשלאגן, מעולם היו שונאים זה לזה. היינט מיראתן של ישראל, זיי האבן מורא געהאט אז מ'וועט מאכן געלט אן זיי, האבן זיי געזאגט א כפרה אויף אלע. סאו דאס איז וויכטיג צו וויסן, ס'איז נאך נישט קיין עולם התיקון, און לאזסט דיין קינד. ער זאל גיין אין א מקווה, ביסטו מחייב בנפשו, ביסט אליין שולדיג, וועסט נישט קענען נאכדעם זאגן פארן קינד, אוי איינער האט דיך גערעיפט, וועגן דעם ביסטו משוגע געווארן, ביסט אראפ פון אידישן דרך, דארף דאס קינד צוריק זאגן פארן טאטן, טאטע, דו האסט עס געטון, ווייל איך בין געווען א קליין יונגל, איך בין געווען נאיוו, עס זענען געווען צוויי ניין יעריגע קינדער, זיי ווייסן נישט, זיי הערן נישט מיין האטליין, און ווען זיי הערן יא ווייסן זיי נישט וואס איך רעד, אבער דו טאטע און דו מאמע, דו. פערד וואס עטס זענט, דער אייבישטער האט עס ענק געגעבן אומזינסט דאס קינד, עס האט דיך נישט געקאסט קיין מי און קיין כח אז דו האסט עס געברענגט אויף די וועלט און וואס דו האסט עס אנגעהויבן אויפצוציען אין דער אלטער היים, און אפילו נאך דא אין אמעריקע ווען מ'איז אויפגעוואקסן, קינדער פלעגן פרעגן וויאזוי האט מען בעיביס, וויאזוי האט מען קינדער, פלעגט מען זאגן אז ס'איז דא אזא בירד, א פייגל, עס הייסט א. ס'הייסט א סטארק. און אויף אידיש א באטשאן. מען פלעגט איינרעדן פאר די קינדער מיט אזא פיקטשער אז ווען די ווייב דעליווערט א בעיבי, ס'הענגט אויף א דייפער און דאס פייגעלע ברענגט עס אריין דורך די פענסטער. אין שטוב. פארשטייסט? קען זיין ס'איז דא מאמעס וואס האבן געקענט האבן אזוי קינדער, איך ווייס נישט, זיי האבן נישט קיין צער גידול בנים. און נאכדעם דאס אויפברענגען קאסט דאך נישט קיין געלט און קיין כח, וואס זענט עטץ משוגע? דאס איז א אידישע מאמע, ווי קומט עס אז צוויי קינדער זאלן זיך דרייען צוואנציג מינוט אויפן זייגער אין די מקווה אריין און ארויס און ארויס און אריין?

נאכדעם האט ער צום ענד סוף האט זיך ארומגעשפילט מיט רייכמאנען אויכעט, ביז ס'איז געקומען א אינגערמאן, ער האט געזאגט פאר סאטמאר איך בין אין סטעטשוט אוו לימיטעישן, מיך האט רייכמאן אויכעט געטוהן די חזר'ישע זאכן, ער האט מיר אראפגעצויגן די הויזן פרייטאג נאכמיטאג אין זיין טונקלען אפיס און געזאגט איך געב דיר זיידע ליבע וואס דיין זיידע האט דיר נישט געגעבן, און ער האט עס אים געגעבן. דעמאלטס האט סאטמאר געזעהן אז מען מוז פטור ווערן פון רייכמאנען, ווייל טאמער ווערט מען אים נישט פטור האט יענער אינגערמאן געסטראשעט איך גיי מאכן א לאו און איך גיי אים איינזעצן אויך? אה, פאר געלט? נו, דאס איז שוין א דבר אחר, רעדסט דאך שוין אן אנדערע שפראך. נו, דער סוף גייט עטס באצאלן, עטס העט זען, דאס גייט קומען איינער א חברה'מאן וואס העט לאכן פון ענק מיט ענקער גאנצן חינוך, אן ארויסגעווארפענער, און ער העט ענק זאגן אנטשולדיגט, אונז זעמער פינישד, ווי האוו העד איט, און עטס העט צאנאמט צו באצאלן די פרייז, ס'איז נאט א פראבלעם, אבער מינווייל וויל איך אנזאגן פאר די עלטערן, ווי זענט עטץ? זענען אונז טאקע אזוי משוגע? איך פארשטיי נישט, אה, שוין די רבנים האבן געלייגט די חרם מען טאר נישט אויסהערן מיין האטליין, אבער יעדער זאגט דאך אז ס'געשעהט, היינט איז נישט דא איינער וואס ער זאגט אז ס'איז נישט אמת. געטראפן אויף דעם דעם שבת קומט צו מיר צו איינער, כ'האב נישט געוואוסט ווער ער איז, זאגט ער מיר זאלסט וויסן אז ביסט אזוי גערעכט איך בין א מעסט אפ סקרוד אפ בוי, פרעג איך אים וואס איז מיט דיר געשען, זאגט ער כ'האב געוואוינט אויף קיעפ סטריט און דער פריימאן ער האט געבויעט דעמאלטס א מקווה האט ער איין זון וואס היינט וואוינט ער אין בארא פארק און דער חברה'מאן האט מיך אריין געשלעפט כסדר דארט אונטן ווען מ'האט געבויעט די מקווה אויף קיעפ סטריט און ער האט מיר גע ער האט געטון ער האט מיר אויסגערעכנט וואס ער האט געטון עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. הי סקרוד אפ די בוי פאר לייף. זאגט ער אויב דארפסט אים אנקוקן אין בארא פארק איז ער א גאנצע רב ער האט א שול און ער זעט אויס ווי כווייס ווי משה רבינו אליינס און פרום ווי משוגע מיט דאס איז די קלייענטעל מיט וועם אונז האנדלן מיר. און פריימאן רוף איז געווען ביי אונז א איינגעשטעלטער יארן לאנג ביי די קינדער ווער ווייסט וואס ער האט געטון הו נאוס היינט גלייב איך שוין אלעס. יעצט די עם קעי פון מאנטריאל האט מוראדיג באדאנקט פארוואס כ'האב ארויפגעלייגט אויפן בלאג, איך האב עס אויך ארויפגעלייגט אויפן האטליין, אז ס'איז דא עפעס א סטאר וואס מ'האט אים געכאפט פארקויפן נישט פסח'דיגע זאכן, אונטער א לעיבל פון MK kosher, און ער איז איינער פון די גרויסע טייערע רעסטאראנטס אין מאנטריאל, און זיי האבן אים צוגענומען די השגחה, און ס'גייט מער נישט זיין קיין הכשר, האבן זיי מיר מורא'דיג באדאנקט. פאר די ארבעט וואס איך טוה בכלל, איך האב נישט געוויסט אז זיי הערן, יעדער הערט, איך בין שוין געוואויר געווארן אז יעדער הערט, ישראל האגער דארף וויסן, מען דארף אפדעיטן, ס'איז שוין דא נײַנציק מענטשן וואס הערן, נישט זעכציק. ס'האלט דארט אז מיסטער סיוואלד פון די דזשואיש קאמיוניטי וואטש, JCW, האט געהאט גערופן גאר א גרויסן סייקאלעדזשיסט, פון קענעדע, פון מאנטריאל, וואס ער זאל זאגן א דרשה פאר אים, האט ער אים געזאגט איך קען נישט זאגן ווייל ראזענבערג זאגט אז ס'איז סתם פאליטיקס, ער זאגט אבער בשעת ווען דו האסט געוואלט לעקן זיך צו טשארלס היינס כאטשיג ער האט געטון אזויפיל פארברעכן, ביסטו געגאנגען, דו האסט אים געבעקט, האסט אים גערופן אויף קראון הייטס און געמאכט א גאנצע אויפנאמע. און דו פארקויפסט פאר עפעס א מיידל אויפן טעלעפאון אז זי זאל קומען זאגן איר סטארי און זי האט מורא, דאס איז געווען די מיידל אין פלעטבוש וואס מ'האט נעבעך וואס א גרויסן רב, איינער פון די גרעסטע רבנים פון פלעטבוש זיינס אן אייניקל האט איר געוואלט אבדאקטן, זאגסטו ברבים קענסט קומען דארפסט נישט קיין מורא האבן דארפסט נישט קיין מורא האבן, האב איך געזאגט דו ביסט דאך א שקרן א ליגנער וואס קענסטו איר העלפן, קענסטו איר העלפן זי זאל בלייבן ווייטער אין סקול? דו ביסט מער פאוערפול פון דעם גרויסן רב פון פלעטבוש? דו ווילסט סתם דיין פאבליסיטי און נאכדעם יענעם לאזן אין דר'ערד? און דער סייקאלעדזשיסט הערט אויס? כ'האב נישט געוואוסט אז ער הערט אויס. ס'הייסט ס'איז דא אויב אזוי נײַנציק מענטשן. יעצט מ'דארף פרעגן סרול האגער וויפיל פרויען הערן אויס, ער האט געזאגט זעכציג הערערס און וויפיל פרויען? און וויפיל סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסט הערן אויס? איך ווייס דאך די גאנצע פראבלעם פון דעם סאטמארע דיין וואס ער האט געוואוינט מיט זיין טאכטער ווייס איך דאך אויכעט פון א קראנטן סאורס. נאר איך קען נישט ארויסקומען דערמיט דערווייל ווייל ס'איז נאך אנדער העווי אינוועסטיגעישן און ס'איז דא א היפא לאו. אבער איך זעה אז יעדער הערט אויס און אפילו דאקטוירים, סייקאלעדזשיסט, סייקייטריסט, יעדער טרעפט דערין געוויסע זאכן וואס איז אים וויכטיג. יעצט, כ'האב געזאגט אפאר חדשים צוריק און אפאר וואכן צוריק אז ס'איז דא דער אלטאווסקי, דער חזר. ער איז געווען אמאל א גרוש, ער איז געווארן א שוואגער מיטן ראש הכולל און דעם דיין פון וויזשניץ. לוריא, הרב לוריא, און ער האט געפאטשקעט אינגעלייט, ער האט גערעדט וואס מען טאר נישט, מען האט אים ארויסגעווארפן, זיין שוואגער לוריא לאט אים נישט אריינקומען אין וויזשניצער כולל, און איך האב ענק דעמאלטס געזאגט היטס ענק פאר אים, קיינער האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, ער האט נאך געהאט עפעס, ביי ר' לייביש'ן האט ער געמאכט עפעס פאר קינדער, געגעבן מתנות אויב זיי האבן געדאווענט, איך האב געבעטן זיך, ווארפטס אים ארויס, נא עס איז צייט צו צייט, יעצט הער איך עס איז אן עלטערער איד פון זיבעציג,

קומסט פון מנוול'יש וואס דו ווילסט, אבער כ'וויל דיך פרעגן, פארוואס הער איך נישט קיינער זאל זאגן נחום ראזנבערג איז א ליגנער? דאס האב איך נאכנישט געהערט קיינער זאל זאגן, שוין א מעשה פון קיין עין הרע באלד צען יאר, פארוואס זאגט עטס נישט איך בין א ליגנער, ווייל דאס קען איך פראוו'ן אז וואס איך זאג איז אמת, איך האב זייער עקיורעט אינפארמעישן, און ס'דרייען זיך ביי אונז אין די גאס. צענדליג און צענדליג אינגעלייט וואס האבן מאלעסטעד קינדער און וואס זיי לויפן נאך היינט נאך נאך קינדער, אז וויבאלד יענער זאגט אז ער וויל נישט קומען פאראויס, קען איך אויך נישט קומען פאראויס. ווייל סוף כל סוף איך קום דאך נאר ווייל יענער האט מיר געזאגט, און אז יענער וויל נישט זיין ווי מען זאגט זיין נאמען זאל מופיע זיין, קען איך אויך גארנישט טון, און דאס איז א טעריבל סיטועשאן, זייער נישט גוט. מען מוז ענק אנהייבן אויסצולערנען, ווילאנג מען גייט נישט טשענדזשען די העביט וועט זיין פראבלעמס, איך וואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען ביי באבוב, איך האב ענק געזאגט ביי מיר איז באבוב נאר פארטי עיט, פארטי פייוו איז סתם א דר'ערד ליגער, ביידע די רבי מיטן אנדערן רבי האבן געהייסן מען זאל קאשערן די געז און יעדער איינער האט עס געהארגעט, נעבעך, א צופידלטע, עניוועי איז געווען ביי מים שלנו, ווען מען האט געטאנצט געוואלדיגע ריקודים איז געזעסן דארטן עפעס א פרוי אויף א באנק, און די פרוי באלאנגט נישט דארט ווייל זי איז געווען נישט צו א יונג אבער נישט צו אן עלטערע פרוי און זי איז געזעסן צווישן עולם ווען מען האט געדאווענט מנחה און מעריב איז געווען איינער האט זיך אנגערופן פאר איר אז זי זאל ארויסגיין האבן זיך אנגערופן דארטן אינגעלייט קענסט זיצן קענסט זיצן ס'איז אקעי. און די קינדער קוקן זיי האבן געלאכט מיט איר מ'גייט שעפן אזא מים שלנו דאס איז מים מהדעת איז האט מען דאס צוגעלאזט. ס'איז געווען איינער וואס איז צוגעגאנגען צום אויבערגבאי און האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, צום גבאי פון בית מדרש, זאלסט וויסן דאס טויג נישט, נעם זיי אוועק, און קיינער וויל זיך נישט מאכן שמוציג די הענט, האט ער זיך נישט וויסנדיג געמאכט, איז ער געגאנגען צום גבאי שני, האט זיך אויך נישט וויסנדיג געמאכט. איז ער צוגעגאנגען צום דיין און האט אים אויך פארציילט, האט אים דער דיין געזאגט, דו ביסט גערעכט, און ער איז ווייטער געגאנגען. דערווייל האבן די קינדער געקוקט אויף אן ערווה, און דאס אלעס איז זייער נישט ריכטיג. יעצט איך זאג נאכאמאל, איך בלעים נישט דעם רב ווייל ס'קומט נישט צו יעדע נארישקייט צו אים, אבער איינער מוז האבן אטאריטעט אז ס'זאל זיין א משמרת הצניעות, וואס אזא זאך זאל מען רופן די פאליס און זאגן די פרוי זאל זיך אויפהייבן, דאס איז דא נאר מענער. נאר קיינער וויל זיך נישט מאכן שמוציג די הענט, און דאס איז א גרויסע פראבלעם. שוין, יעצט, איך געדענק נאך אז אכט ניין יאר צוריק ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה האבן מיר אסאך מענטשן געזאגט ביסט א נאר ביסט אריין אין די מלחמה גיי ארויס ווייל ס'וועט קיינמאל נישט קומען א זמן אז דער עולם מ'וועט גיין צו די פאליס און מ'וועט קומען פאראויס דו קענסט נישט אונזער עולם זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן דו האסט א גרויסן טעות ווייל ווען ס'איז דא צוויי פראצענט פגועים וואס מ'האט געטאטשט און די איבריגע ניינטי עיט פערסענט האט מען נישט געטאטשט דעמאלטס ביסטו גערעכט. אבער אנפארטשענעטלי דא ניינטי ניין פערסענט אין יעדע מקווה האט מען געטאטשט קינדער, און מלמדים האבן געטאטשט איינע פון פינף, מיידלעך איינע פון צען, האב איך נישט קיין מורא, דו פארשטייסט פארוואס? ווייל איינער וואס האט דורכגעמאכט ניין קלאסן אין תלמוד תורה, ער איז פינישט, העי, היער אר דער האט אים עפעס א מלמד געכאפט. געהאט. למעשה ס'גייט צו א מורא'דיגע בעסערונג, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט איך האב איבערגעקערט די וועלט, ס'איז געווען אין בני ברק א פיקטשער ווי עפעס א ליטווישער קומט און ווארט אפ א יונגעל און מ'זעהט ווי די יונגעל קומט אראפ און ער קוקט אים אפילו נישט אן אין פנים און ער געט זיך א שטופ אריין אינעם מאכער זיינעם, דאס יונגעלע שטופט זיך אריין אין דעם ליטווישן. איך בין געגאנגען איך האב עס געזעהן האב איך איבערגעקערט ארץ ישראל זאג איך אז עטס האטס אזא פיקטשער און עטס טוטס גארנישט דאס איז אנהערד אף. עניוועי, יעדער זעהט עס, איך מיין די פיקטשער איז אבוויעס אז ער איז שוין נישט געקומען דאס ערשטע מאל צו אים, און ער האט געוואוסט וואס מען דארף טון, און מען זעהט, מען זעהט נישט קלאר אויף די ווידיאו, אבער מען זעהט ווי ער כאפט אים אן פארנט און ווי ער נעמט אים ארויס די זאך, ס'איז ממש א שרעק וואס דארט טוט זיך. עניוועי, ווער ס'געדענקט די פריעריגע שיעורים, כ'האב דעמאלטס געשריגן מען טאר דאס נישט צולאזן, און איך וויל עס נישט צולאזן. מיין חשבון איז געווען אז איך פאר יעצט אויף ארץ ישראל מערטשעם און ל"ג בעומר צייט על איך שוין איבערקערן ארץ ישראל ביי די משטרה, למעשה ס'האט געריטשט אפאר מענטשן און די מענטשן האבן זיך מיישב געווען אז זיי עפענען אזא מין זאך וואס דאס הייסט א וועבסייט, ס'איז אויכעט א פעיסבוק און זיי רופן עס לא תשתוק ענד איי שעל נאט בי סיילענט, און זיי זאגן אז ביים היימישן עולם איז עס געווארן היינט א נארמאלע זאך, קיינער האט נישט קיין מורא, מסירה, מסירה, היינט אינדערפרי אויכעט, איך קום פון בית המדרש, איז דא עפעס א סאטמאר אינגערמאן, כ'האב פיקטשערס פון אים, ער שלעפט זיך ארום מיט אן אלטן טאטן נעבעך און שרייט מיר נאך מוסר, מוסר, זאג איך דו ווייסט אז דו ביסט משוגע, פאריגע וואך האסטו געשריגן מנוול, יעצט איז געווארן מוסר, און וואס גייט זיין נעקסטע וואך, נעקסטע וואך גייט זיין א פטר חמור, דער עולם איז שוין. פעד אפ פון די אלע נעמען. עניוועי זיי האבן זיך געעפנט א גרויסן וועבסייט און זיי האבן אויך באקומען פון דעם פלאץ פון דעם בילדינג ווי מ'האט גערעיפט דאס קינד האבן זיי באקומען די ווידיאו ענד געס וואט זיי שרייבן מיר מזל טוב וואס איז געשען עטס עטס לאכן ס'האט געדוירט צוויי טאג און מ'האט אים אויפגעפיקט און מ'האט אים געשטעלט אין דזשעיל דעטס איט איטס די נעים אוו די געים. איטס גאנע העפן פראם נאו אן, ס'דויערט נאר צייט, אזוי ווי איך זאל אריינקומען אין סאטמאר איך זאל ארויפשטעלן א ארץ ישראל'דיגן פאן, ס'עט קומען אמאל דערצו, ס'ווענדט זיך וויפיל געלט בעל אללה צו בארגן, אבער באשר הוא שם קען מען עס נאכנישט טוהן, אדער אזוי ווי די קריסטשענס זאלן קומען אריין אויף בני ברק און זאגן זיי ווילן בויען א גרויסן טשורטש, אדער אזוי ווי אונז א איד זאל וועלן גיין פארן דארטן אויף סאוד אראביע, אויף מעקא. מ'וועט דיך נישט לאזן. אבער עניוועי, ס'איז געווארן לעבעדיג, איז דא איינער וואס ער הייסט צביקה פליישמאן, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, דאס איז נישט דער פליישמאן וואס ער איז נעבעך אוועק זייער יונג, דאס איז געווען א שוואגער מיט איצעלע פימפ, וואס ער האט געטענה'ט אז איצעלע פימפ האט צוגעריבן דאס הויז פון זיין טאטן, א גאנצע מעשה, ס'איז נישט מיינע ביזנעס, דאס הויז איז נישט געבליבן ביי איצעלע פימפ, און יענער נישט געבליבן ביים לעבן, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז אן אנדערע פליישמאן, ער. איז איינער פון די פאונדערס אויף דעם לא תשתוק, ער האט ארויף געשטעלט דעם פיקטשער, מען האט אים איידענטיפייט און מען האט אים איינגעזעצט, סאו זאגט ער דער פליישמאן זאגט ער אזוי, די גאנצע וואס מען האט מורא איז אז ווער ס'קומט פאראויס גייט מען אים לייגן אין חרם, זאגט ער איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך גיי זיי צוריק לייגן אין חרם, איך האב דאס זעלבע געטון מיט מיינע רבנים אויכעט, די לג לג רבנים וואס האבן מיך געלייגט אין חרם, האב איך זיי צוריק געשריבן א בריוו, אדרבה איך האב אויך ארויף געלייגט אויפן האטליין, איך האב זיי צוריק געלייגט אין חרם. אונז גייען מיר זיך צוריקשלאגן ווער פארט בעסער, חזקאל טייטלבוים צו נחום ראזענבערג, ער האט מיך געלייגט אין חרם איך האב אים געלייגט אין חרם, צו ווער פארט בעסער, נחום ראזענבערג צו דער איבראנער, ווער פארט בעסער אין די גאס, דאס דארפט עטס ענק אויסלערנען, ס'איז געקומען אן עזות פנים, ער הייסט נחום ראזענבערג, און ער האט אויסגעלערנט די רבנים, וואס דו קענסט קען איך אויך. כ'בין א בעל הוראה פונקט ווי עני פון די לג לג רבנים, דזשאסט די פעקט וואס כ'האב געמאכט ביזנעס און כ'האב מצליח געווען אביסל ברוך השם און כ'האב נישט געדארפט אנקומען צו קיין רבנות פאסטן מיינט גארנישט אז דו מעגסט מיך לייגן אין חרם, איך לייג דיך צוריק. איי דו ביסט אן אונטערוועלטניק א טעראריסט שוין הונדערט יאר אין סאקמער און עטס ווייסטס וויאזוי מ'גיסט אויס יענעמ'ס בלוט, איך האב אויך געלערנט אין סענדז סטריט. כ'קען די זעלבע זאך וואס דו קענסט קען איך אויך, און דאס האבן זיי יעצט געמאכט אין ארץ ישראל, א רב וועט ארויסקומען אז מ'טאר נישט גיין צו די רעגירונג, קודם שטעלן זיי עם גראד ארויף אויפן פעיסבוק, און נאכדעם גייען זיי גראד צו די פאליס מיט עם. יעצט ס'איז דא מעמבערס אין די אלטרא ארטאדאקס קאמיוניטי וואס זיי גייען, זיי ווילן עס צושטערן, אבער מ'לאכט זיך היינט אויס, דו קענסט היינט גארנישט שטערן, שטעל דיר פאר פעקעטי, טעפעטעקי, כ'ווייס וויאזוי זי הייסט דארטן, האט חתונה געהאט, כאטשיג ס'געווען רבנים וואס זאגן גיי נישט. און היינט לאכט זיך יעדער אויס, קענסט נישט אפשטעלן קיינעם. אמאל האט מען געמוזט אנטלויפן און זינדיגן אויף פלארידע, אז מ'האט געוואלט חתונה האט מען זיך געמוזט פארן אויף פלארידע, היינט לאכט ער דיר אין פנים, וואס וועסטו אים טון? וועסטו אים שלאגן? ס'איז דא ניין וואן וואן, מען האט היינט פאר קיינעם נישט קיין מורא. אמאל האט מען נאך אביסל מורא געהאט ווייל די זענען געווען גוט מיט די פאליס, אבער היינט איז דאך שוין ארויסגעקומען, די פאליס האבן היינט מורא צו רעדן מיט א איד, זיי קוקן אפילו נישט אויפן וועג ווי א איד איז. געהאט. יעצט זיי גייען אויך האבן אזא זאך וואס אין די גאנצע וועלט וועט אלע אביוז ארויפגיין, א ווארלד ווייד נעטווארק, דאס וואס כ'האב אייביג געזאגט ס'מוז זיין אזא זאך, די חסידים זענען פאר זיך, קומט א חסיד גייט ער ווערן ביי די ליטווישע א מגיד שיעור, די ליטווישע זענען פאר זיך גייט ער צו די מזרחי'שע קהילה, ס'גייט זיין א ווארלד ווייד. איין ווארלד ווייד קאמפיוטער פאר אלע חזירים און צו געבן די בענעפיט אז זיי קענען ארויף גיין דערויף. יעצט ער אליינס דער מיסטער פליישמאן איז א יונגער מענטש זעקס און צוואַנציק יאר אלט ער איז א חבדניק איך האף נאר אז ער וועט חבד אויכעט ארויף לייגן אז ס'וועט אויספעלן און נישט איבער אונז צום שוין נאכקוקן ער איז א טאטע פון איין קינד און ער גייט אין די איזרעלי ארמי ער איז א סאלדזשער און אין די ארמי לערנט ער זיך פאר א דעגרי אין סייקאלעדזשי יעצט איז דא א פרוי וואס זי הייסט. אביגיל קארלינסקי, זיבן און צוואַנציק יאר אלט, זי איז א מאמע פון צוויי קינדער, זי האט יעצט געענדיגט א זיבן יאר קורס פון פראגרעמינג אין היי טעקנאלעדזשי אינדעסטרי, און זי גייט עס פירן, ס'איז נאו מאר געימס, סאקמער, יו'ר פינישד. זיי האבן זיך איינגערעדט זיי וועלן פירן די גאנצע וועלט, יעצט איז דא א פרוי זי הייסט רחלי ראשגאלד, איז נײַן און צוואַנציק יאר אלט, זי איז א גע'גט'ע מאמע, זי האט דריי קינדערלעך און זי רעיזט די קינדערלעך אליינס, איר מאן איז געווען פון די גערער חברה און זי ארבעט אלס א גיינעקאלאדזשיקעל נורס אין א רעליגיעזן שפיטאל און זי איז אויכעט א סעקס טעראפיסט. אין א פרייוועט קליניק, און די פרייוועט קליניק סערוועט נאר די אלטרא ארטאדאקס מענטש, און זי אליינס איז א סעקשועל אביוז וויקטעם, און זי שעמט זיך נישט, זי רעדט צו יעדן, און זי דערציילט יעדן וואס ס'איז געווען. יעצט די מיסיס גאלדראש איז א ספעציעל אויסנאם אין איר קאמיוניטי, ווייל אין די חסידישע קאמיוניטי רעדט מען דאך נישט, ס'געשעט נישט די זאכן. נאכדעם איז דא נאך איינער יעקב מאטאן, דרייסיג יאר אלט, א טאטע פון דריי, ער איז א קאונסלער, פאר טראבעלד יוט, און ער האט א דעגרי אין סייקאלעדזשי. די אלע פיר האבן זיך צוזאמגענומען אויפן פעיסבוק לעצטע יאר אקטאבער, און זיי האבן געמאכט ווי מען זאגט א נייע עסטעבלישמענט, און אזוי הייבט זיך עס אן ברוך השם, יעצט דער פליישמאן ער האט געוואוינט אפאר יאר דא אין ניו יארק, און ער איז געווארן זייער פאמיליער מיט די אקטיוויטיס וואס ס'ווערט דא געטון, די דזשואיש קאמיוניטי וואטש. און אנדערע ארגענעזעישאנס וויאזוי מען שלאגט זיך און ס'טוט זיך, איז יעצט אז ער איז צוריק געפארן אויף ארץ ישראל האבן זיי דיסיידעט זיי גייען מאכן א ארץ ישראל'דיגן וועבסייט וואס זאל האבן אלע חזירים דארט, יעצט זיי זאגן אז זייט זיי האבן געמאכט דעם פייסבוק זענען זיי געווארן אפראוטשט ביי מעני דאזענס אוו סעקשועל אביוז וויקטימס, און אויכעט זיי האבן אליינס שוין געפיילט צען קאמפלעינטס קעגן אביוזערס און מ'האט זיי אלע איינגעזעצט. סאו דאס איז א מעסעדזש פאר די חזירים, יו גאטע קיפ יור הענדס טו יורסעלף אז ס'ווערט ארגער אגעינסט יו. מיט טאמפסאן און האפט מען אונז אויכעט אז מ'עט אים פלאצירן ווי עס דארף צו זיין. ס'איז נישט געפערליך, ס'איז דא אלץ כישלונות, באט יו העוו טו סטארט וואטשינג אוט, ווייל מ'עט שוין נישט קענען לויפן אויף ארץ ישראל, איך שיק זיי יעצט א מעסעדזש אז זיי זאלן וויסן אונז האמיר א פראבלעם, אונז וויל מיר מאכן פריזנערס עקסטשעינדזש, אונז וויל מיר אז דער שמשון וואלצער פון ארץ ישראל, דער סרול האגער המצרי פון ארץ ישראל, ס'א מענטש וואס ער דרייט זיך דא, אים זאל מען צוריק שיקן אויף ארץ ישראל, און אונז וויל מיר זייער שטארק אז מ'זאל נישט, ווי מ'זאגט. צו האלטן א מענטש אין דער פרעמד, נאר מען זאל נעמען דעם חשוב'ן מענטש משה אלי' טייטלבוים מ'זאל אים צוריק ברענגען אויף אמעריקע, וואס דארף ער וואנדערן אין ארץ ישראל? אוי, אונז גיימער ווייטער ארבעטן מיט די חברה, אונז גיימער זיי זאגן נא נא נא נא נא, אונז האמער חברה פריזנערס עקסטשעינדזש. דערווייל, דער נואף לייזער בערלאנד זיצט אין א קעלער אין די תפיסה, מען האט אים קוים אריינגעלאזט דארטן וויין מיט. מצה זעט אויס מ'האט עס אריינגעשווערצט און מ'האט זיך געכאפט, מ'האט איינגעזעצט זיינע צוויי גבאים און מ'האט זיי שוין ארויסגעלאזט, אבער ער זיצט איינגעלייגט אין תפיסה, ווייס נישט צו ער האט וויין צו ער האט מצות, א מנין האט ער דארט זיכער נישט, אנד דעטס איט, דער אמת איז ווען ער פלידט ווען גילטי וואלט ער שוין לאנג געקענט זיין אינדרויסן, מ'וואלט אים געגעבן א יאר צוויי צו דריי און ער וואלט שוין געווען אויפן וועג ארויס, דערווייל וואנדערט ער שוין יעצט דריי יאר, דאס איז דאס משוגעת, דאס איז אזא עקשן ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש, און סוף האט ער מוזן פלידן. גילטי און ער האט באקומען זיין טיים אין דזשעיל און דעטס איט, ער וואלט שוין געקענט זיין אינדרויסן, דער קאף איז שוין ארויסגעקומען, קאף לאזט מען נאך נישט אריין דא אין ווילימסבורג און אין בארא פארק וואס ס'איז דא אסאך קינדער, האט ער געדינגען יעצט א דירה ערגעץ אין מאנטיסעלא, שרייט ער אויך ער האט א פראבלעם ס'איז נישט דא קיין מנין, נו וואס איז דיין פראבלעם אז ס'איז נישט דא קיין מנין, וואס איז דיין פראבלעם ווי שטייט דו דארפסט א מנין, וועסט אריינקומען און זען א קינד וועסטו צוהיצט ווערן, ס'איז דא א פיקטשער ווי זאליקא זלמן לייב באקט, אין די מצה בעיקערי מצות, און יעדער האט מיך אריינגעקאלט און געשיקט א פיקטשער, א קאפי פון דעם פיקטשער, ס'איז אנבעליוועבל, ער קוקט, ער דרייט זיך דארטן, ער גייט נישט מיט קיין שירצל וואס איז נישט אין דער ארדענונג ווייל ער קומט דאך מיט חמצ'דיגע קליידער, באט עניוועי, ער האט געזען א בלאנדן בחור מיט אראפגעלאזטע פאות, האט ער אנגעהויבן צו קוקן אויף אים, מ'זעט אויפן פיקטשער, ער קוקט און ער נעמט נישט אראפ דעם אויג, ווען דו ביסט נישט סאטמאר רב קענסטו דאך אים האבן מיט דיר אין איין טוילעט. נעבעך. איך האב עס נישט באמערקט אפילו ווייל איך קוק נישט אויף די אלע פיקטשערס. עטליכע האבן עס מיר אריינגעשיקט און זיי זאגן דו ביסט גערעכט. ער איז נישט נאר געווען א חזיר, ער איז היה און ער איז הווה און ער איז יהיה. ער בלייבט א חזיר. און ער האט געהאט א פראבלעם אז נחום ראזנבערג האט ווי צו דאווענען. פארשטייסט? עניוועי. צו זיך אויסלערנען, מ'דארף זיך האלטן הענט ביי זיך ווייל. מען ארבעט אויף אלע פראנטן יעצט, כ'האב געוואלט זאגן באמת דער לייזער בערלאנד ס'איז אויף אים גאר א גרויס רחמנות, ער זיצט נעבעך אין א קעלער, ס'איז נאר דא סטעפס, זיבן סטעפס אראפצוגיין, ס'איז נישט דא קיין בית כסא, מען שווערצט אים אריין אביסל וויין, מען שווערצט אים אריין אביסל מצות, ס'איז באמת א רחמנות וויאזוי ער זעהט אויס יעצט, ס'איז דא עפעס א גאנצע מאוומענט יעצט אז די צדיקי הדור האבן געזאגט עדות אויף אים אז ער האט אויף זיך גענומען גלות און. וועגן דעם וואס ער האט גענומען גלות אויף זיך קומט נישט קיין באמבעס אויף ארץ ישראל, עטס קענטס דאך די אלטע בעלאוני, עניוועי איך האלט ער האט טאקע גענומען דעם גלות אויף זיך ווייל ווען ער זיצט אין ארץ ישראל אפילו מען געט אים תפיסה זיצט ער ווי א קעניג, דארטן זיצט ער אין אפריקע ווער ווייסט צו די וויינען ווערן נישט אנגערירט. צו ס'איז נישט יין נסך מיט די אלע אנדערע זאכן. ער וויל ארום לויפן זאל ער לויפן. יעצט קומען זיי און יעצט אז ער האט גענומען זיך אויף זיך די גלות. ער האט טאקע גענומען אויף זיך דעם גלות. ארץ ישראל זיצט ער כאטש ווי א קעניג. יעצט צו זאגן אז ס'איז אלעס ליגנט. ס'איז דא איינער נעכטן שטערן, מארגן שטערן, איך ווייס פונקטליך וויאזוי ער הייסט. ער הייסט ר' איטשע מאיר מארגנשטערן, קאצקער רבי. א גרויסער בעל מקובל. ער קען זיין א גרויסער בעל מקובל נאר ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. ער זאגט אז ער אליינס האט אויסגעפרעגט. פונקטליך די עדות, קודם כל ער זאגט ער האט געפרעגט איין עדות איז עפעס ארויפגעקראכן אויף א בוידעם אויף א דאך מיט א פענסטער געקוקט, ס'אלץ באלאוני, איך האב גערעדט מיט א אינגערמאן וואס דער אינגערמאן איז א ברסלב'ער, ער איז אויך געווען אין גלות ראש השנה יום כיפור און סוכות דארט ווי איך בין געווען אין צפת, ער האט געוויינט צו מיר אז ער איז געווען א חסיד פון לעזער בערלאנד און לעזער פלעגט טאטשן זיין פרוי פלעגט ער געבן א קיש אין פנים און ער האט נישט געכאפט אז מ'טאר נישט. און ער האט אנגעהויבן צו הערן שיעורים אז מען טאר נישט אנרירן אן אשה נידה, און אן אשת איש, האט ער נישט פארשטאנען ווי אזוי ער טוט עס, האט ער זיך אפגעשאקלט פון אים, ער איז געגאנגען פרעגן ערנסטע רבנים, האבן זיי געזאגט ער איז א חזיר, און יעצט וויל איך ענק דערציילן וועגן מארגנשטערן, איין טאג איז ער געווען פורים, א טאג נאך פורים איז ער געווען זייער שיכור, און ער געפירט עפעס א טיש און ער האט געזאגט אויף מיר, זאגט דער וואס האט א האטליין, ער האט צאמגערעדט כל דבר אסור, און ער וועט נאך מוזן תשובה טון און ער וועט נאך. ער האט גערעדט, דער מויל האט אים געהאט שלשול. נאכדעם האט ער זיך געכאפט אז ס'איז דארט געווען איינער פון מיין משפחה, איז ער געגאנגען, ער האט אפגעקאלט, ער קען נישט שלאפן ביינאכט, ער מוז איבערבעטן, איבערבעטן, איבערבעטן. האב איך אים געזאגט, פיין, ער זאל זאגן אויפן האטליין, ער האט א האטליין וואס גייט ארום אין די גאנצע וועלט, אז ער האט געטון אן עוולה. האט ער אנגעהויבן מסביר צו זיין אז ער זאגט אייביג אז ווען ער איז שיכור איז ער נישט רעספאנסיבל פאר וואס ער רעדט. נו. אבער דער עולם ווייסט דאך נישט אז די דרשה וואס ער האט געזאגט איז געווען ווען ער איז געווען שיכור. דאס איז דא די קעטש. די קעטש פון די ניין יארדס איז אז די רבנים זענען אזאלעכע כלבים אז ס'איז נישט דא זיי גלייך. ער וויל איבערבעטן אבער ביי זיך אינדערהיים. ער קאלט מיך אן אהיים זאג איך אים נאו וועי איך בין דיר נישט מוחל. האסט מיך מבזה געווען פאר גארנישט, ווייסטעך אפילו נישט וואס איך טו, האב איך יעצט געלערנט אז מען קען זיין א בעל מקובל, מען קען פליען אין הימל, מען קען אזוי שמואל זאגט אין די. אז ס'איז ביי מיר אזוי קלאר די שבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא ווייל ער געוואוינט אין נהרדעא, אבער דער מארגנשטערן קען פליען אין הימל, ס'קען ביי אים זיין קלאר די אלע יחוד'ס הוי' אדנות און תיקון רחל און תיקון לאה און זיווג יעקב מיט רחל יעקב מיט לאה, אבער ער האט מבזה געווען א מענטש. ברבים פאר טויזענטער מענטשען און ער האט נישט קיין דיסענסי ער זאל זאגן איך טוה תשובה דערויף און ער איז דער וואס האט אויסגעפרעגט עדות און ער זאגט עדות אז ס'איז אלעס שקר און לעזער איז א צדיק יעצט אויף לעזערן איז דא שוין הונדערטער מעשות נישט צענליגע נאר הונדערטער אז ער טאטשט פרויען ער קישט פרויען ער טוט די אלע זאכן קיינער דינייט עס נישט און נאר וואס זאל איך מוזן זאגן אז מען מוז בועל זיין א פרוי דעמאלטס ווערט מען א שייגעץ ליסען ס'איז אלץ פול אוו בעלאוני די גאנצע זאך. איך זעה נישט דער ארוש וואס ער נעמט זיך אן אזוי פאר אים אז ער זאל מוזן לויפן, ווען ס'זאל טאקע זיין אויסגעטראכט, פארוואס האט מען נישט אויסגעטראכט אויף ארוש אויך? שטותים מיט הבלים. מען האט אמאל געזאגט אויפן חלבן פון רמת גן האט מען געזאגט אויך ס'איז ליגנט, דערווייל מ'האט זיך אויסגעוויזן אז ס'איז יא אמת, מ'האט אים איבערגעלאזט און די איזרעילי גאווערמענט לאט אים מער נישט זאגן קיין דרשות, ס'איז גוט. מ'וואלט געדארפט צאלן ארוש אפאר טאלער ער זאל קומען זאגן אז נחמיה וועבערמאן און ברוך מרדכי לעבאוויטש האט אויך גארנישט געטון. יעצט איך פארשטיי נישט דעם גאנצן. מארגנשטערן, נעכטנשטערן, ממה נפשך האסטו מיך מבזה געווען ברבים און דו האלטסט דו האסט גוט געטון, וואס גייסטו איבערבעטן אנקאלן אז מיין קרוב משפחה זאל שוין אהיימקאלן דו קענסט נישט שלאפן, האסט דאך געטון וואס מ'האט געדארפט, אטו צו דען ווען איינער איז געווען אינוואלווד אין הרג'נען אן איראנער דאך אז דארף ער איבערבעטן די שטאט? און טאמער האלטסטו אז דו האסט נישט גוט געטון, האסטו עס געדארפט זאגן ברבים. זאגט מען יא ער העט עס זאגן, די נעקסטן שיעור העט מען עס זאגן. איך האב אויסגעהערט דעם נעקסטן שיעור און צוויי שיעורים נאכדעם, ס'איז שוין דורך אפאר וואכן פון פורים, ס'איז קיינמאל נאכנישט געווען אז ער ציעט צוריק. פרעג איך דעם גבאי זיינעם וואס איז געבליבן, זאגט ער, עה יעדער ווייסט אז ווען ער איז שיכור איז ער נישט רעספאנסיבל, האסטו געדארפט ארויפלייגן דעם שיעור זאג איך ווען איך בין שיכור. צוויי טעג נאך פורים מסתמא שוין דער עולם נישט שיכור. זעלבע באלאוני אלל אווער, בעל מקובל צו א שטערן זעער צו א בעל הוראה צו א מוהל צו א שוחט איטס אלל אווער די סעים. און נאכדעם מען זאגט אז מען האט גובה עדות געווען, דער נעכטנשטערן, מארגנשטערן זאגט ער האט גובה עדות געווען, פיין, כ'וועל ענק דערציילן א מעשה פון גביית עדות, בדידי הוה עובדא, משך די יארן האט זיך אנגעזאמלט דרײַצן מענטשן, ס'איז דא נאך בחורים, ס'איז דא וואס האבן שוין חתונה געהאט, און ס'איז דא וואס זענען שוין מידל עידזש, און זיי זאגן אז יענקל פירער דער חזיר פון בני ברק, ער האט מיט זיי געשטופט אין אחור, אזוי זאגן זיי, כ'האב געפרעגט פונקטליך וואס ער האט געטון, כ'האב געמיינט ער האט זיך סתם געשפילט מיט די ערווה, ניין, ער האט געשטופט אין אחור. ס'דא א בחור וואס האט דייעבידיס, דזשווענייל דייעבידיס, ער זאגט ער פלעגט אים יעדן טאג אראפציען די הויזן און שפילן זיך מיט די ערווה, אזוי האט ער געטענה'ט, יעצט דער בחור האט זיך געדארפט געבן א נידל, דער בחור קען זיך דאס אליינס געבן, ס'איז נישט א געהעריגע נידל וואס מ'געט, ס'איז די קליינע נידלס, און יעדער דייעבעטיק. דזשווענייל דייעבעטיק געט זיך די נידלס אליינס, דארף נישט יענקל פירער זאל אים אראפציען די הויזן און זיך שפילן מיט אים. למעשה האט מיך געדויערט איבער א יאר צאמצושטעלן די דרײַצן מענטשן, כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין, איינער האט געברענגט א צווייטן, און ס'איז געווען א איד ר' מנשה רייזמאן, ער רעדט אויפן הידברות, ער איז א גאנצער קנאקער אין בעלז, האט ער מיר געזאגט, גיב מיר די נעמען זאג איך איך גיב דיר גארנישט איך קען די בעלזער רוצחים קען איך שוין נישט פון היינט איז במילא איך גיב דיר גארנישט וואס זיי האבן געוואלט איז שטיל מאכן יעדן איך קען דאך די און פאליטיקס קען איך גוט ווייל איך האב געלערנט אין סענדז סטריט עניוועי די סוף איז געווען מ'האמיר צוזאמגעשטעלט די גאנצע קאמיטעי און רייזמאן האט צוגעזאגט אז טאמער כ'וועל עה דאס וועט ער זעהן מנשה רייזמאן ער העט מאכן ער גיין צום רב גיי נישט צום רב זיי קענען אליין גיין צום רב. מען האט באקומען אן אפוינטמענט אריינצוגיין צום רב, איז געקומען א איד וואס ער הייסט רוטנער, ווייל איך קען נישט דעם איד פערזענדליך, איך זע אז א דיין איז ער, און כל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו דאס איז דער שייגעץ, איז ער געגאנגען און ער האט גענומען די חברה און ער האט זיי געזאגט פאר דעם ער איז דער דיין אין בעלז און ער מוז דאס דורך גיין, ער מוז גובה עדות זיין, ער האט אויסגעהערט אפאר יאר, ער האט געזאגט קיינער איז נישט באגלייבט, אן א פארוואס, כ'מיין נוסח בעלז. נוסח סאטמאר אויך די זעלבע שקצים, און מען האט זיי נישט אריין געלאזט צום רב, ממילא האבן זיי שוין געוואוסט ווער זענען די וואס האבן טענות, האט זיך יענקל פירער אנגעהויבן צו טרייען משתלט זיין אויף זיי, און איך האב זיי געזאגט לאזטס ענק נישט, זייטס ענק משתלט אויף אים. כ'האב זיי געזאגט יענקל ברונער האט געברענגט מיליאנען פאר בעלז, און פון דעסטוועגן דאך איז געווען ערנסטע אינגעלייט וואס זענען אריין צום רב, זיי האבן געזאגט זאלסט וויסן ער איז געפארן אויף אלבאני מיט אן אשת איש און ער האט זיך זיכער מטמא געווען און אפילו דאס פארן אליינס איז אויכעט א טומאה האט עס נישט געטארט צולאזן און די רב האט עס געוואלט פארגלעטן ווייל דא רעדט מען דאך פון מיליאנס אוו דאלערס האבן זיי געזאגט פארן רב אדער אונז אדער זיי ווען נישט מאכן מיר אן אייגענעם בעלזער חסידות און דאס האט די רב נישט געוואלט ווייל בשלמא דער מאכניווקער מאכט אן אייגענעם בעלזער חסידות ווייל ער האט א לענגערע בארד פונעם רב דאס איז א זאך וואס האט נישט אזוי ווייט געארט דעם רב. אבער נעמען די ערנסטע אינגעלייט זאלן ארויסוואקן ווייל ס'דרייט זיך א נואף מיט אן אשת איש און די רבי געבט אים כבוד, דאס האט ער נישט געקענט מער אראפשלינגען און ממילא האט ער זיך געבראכן. און די זעלבע האב איך געזאגט ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט אריינגיין צום רב אזוי, וואטש ענד סי, דאס גייט נישט אנהאלטן, דארפטס נישט קיין מורא האבן, ברעכטס ענק נישט פאר קיינעם. עניוועי, איז דער דיין רוטנער האט עס צושטערט מיט די גאנצע גביית עדות, נאך פאר מ'איז געגאנגען צום רב, ווי שטייט אז מ'האט געדארפט האבן גביית עדות? ווען א איד וויל געבן א טשעק פון צען טויזענט דאלער פארן רב צו פאר די מוסדות דארף מען קודם גיין דורך רוטנער? פארשטיי נישט וואס דא איז פארגעגאנגען. אזוי זעהט אויס בעלז. און בעלז וועט זיין א ווינקעלע פאר תורה און יראת שמים ביז משיח קומט. דער אמת איז איך האלט אז ער איז גערעכט געווען. ווייסט פארוואס? איך וועל דיר זאגן פארוואס. ווייל היינט גייט דאך שוין יעדער ארום אן הויזן. אלע רבנים זיי גייען מיט אשת איש מיט אלעם. אז עטס האלטס נאכנישט דארטן, זענט עטס דאס ווינקעלע. איז במילא וואסערע פנים די גביית עדות האט דאס ווייס איך שוין סא מארגענשטערן האט אונז פארקויפט ווי ער האט גובה עדות געווען. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך איך האב דא איבער געמאכט די מקווה אין בעלז אין ווילימסבורג מיט יארן צוריק די מקווה דארטן ווי דער דאסקאלאוויטש האט ארום געארבעט ער און ער האט מטמא געווען דארט קינדער און דארט איז דא עפעס א שכן אויך א רויטער וואס האט אויך מטמא געווען די זיי האבן זיך גענומען טשענסעס. פרייטאג איין טאג איז ער געקומען צוועלף און ער האלב איינס, און אן אנדערן פרייטאג איז געווען פארקערט, דער איז געקומען צוועלף און דער אנדערער האלב איינס, און אזוי האבן זיי מטמא געווען קינדער דארט. עניוועי, דאס איז די מקווה אויף הופער. שפעטער איז דא געקומען דער דיין, דער רוטנער, ער איז געקומען דא, האט חתונה געמאכט דא עפעס א זון, און די מקווה אין בעלז, און. מאנסי איז נישט געווען ווי עס דארף צו זיין, די צינורות איז נישט געווען, ס'האט געהאט אסאך פראבלעמען. קיצור האט בעלז דיסיידעד זיי גייען מיך רופן, און ער האט מיך גערופן און איך האב אים געזאגט אז איר זענט דא נאך א וואך, ביז א וואך וועל איך אלעס מאכן אזוי אז איר וועט האבן א הנאה. און דער סוף איז געווען, ער האט טאקע א מורא'דיגע הנאה געהאט ווייל איך האב עס געמאכט מיט צעמענט אן א צינורות, ס'איז געווען א מחיה. ס'איז נישט וויכטיג יעצט. למעשה האב איך געהערט אין בית מדרש בשעת ער האט באקוקט דארט די מקווה אלעס אין בית מדרש איז ער געווען האט ער געלערנט מיט זיין זון הלכות צניעות וויאזוי מען וואוינט מיט א פרוי האב איך געהערט ער האט מסביר געווען דאס איז דער שם עקע יהק יקק מיט ממק מיט בבק אוי וויי זאלסט דאס אלעס האבן אינזינען בשעת ווען דו גייסט אריין איך בין צוגעגאן צו דעם חתן נאכדעם איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן דיין טאטע איז א משוגענער און דערפאר האסטו א ברודער וואס ער הייסט הערשל רוטנער וואס ער האט מכשיל געווען קינדער און ער האט עס מיר מודה געווען און איך זאג איך וויל דיר זאגן זאלסט אינזין האבן זאלסט ממלא זיין דיין תאווה במלוא מובן המילה אבער ווען מען מעג און ווי מען מעג נישט שטופן ווי מען טאר נישט אבער זאלסט ממלא זיין דיין תאווה במלוא מובן המילה אויף דעם זאגט מען א ממזר איז זייער קלוג. פארוואס? ווייל דאס איז געווען א תאווה. במלוא מובן המילה. ווייל מים גנובים ימתקו. זאלסט חלילה נישט אינזינען גארנישט וואס דיין טאטע האט דיר געזאגט, און חלילה נישט קיין שמות הקדושים. האט ער מיר מורא'דיג באדאנקט. הייבט אן מיט א יונגערמאן זאל אינזין האבן יהק יקק יבק ישמק. משוגע מטורף. זעהט אויס ווען ער האט געמאכט זיין זון הערשל האט ער אים אויך געמאכט מיט יהק מיט יקק מיט יבק מיט ישמק. דערפאר זעהט ער נעבעך אזוי אויס. ער האט מכשיל געווען קינדער, איין בחור וואס איך האב אים געשיקט פאר העלפ אין ארץ ישראל, און שטעל דיר פאר דעם בחור האט ער מכשיל געווען אין זיין טאטענס קאר, זיין טאטע האט אים געגעבן א היטש און ער האט אים געזעצט דארטן אין די בעק מיטן בחור, און אינמיטן פארן ס'איז געווען יעלו הרים ירדו בקעות, עס האט אים געשלעפט, נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר, און איך קאל אים אפ וויאזוי האסטו דאס געטון, זאגט ער איך גיי שוין פאר העלפ, פרעג איך וואו, זאגט ער אין שלום בניך, פרעג איך אים. ווי אין בני ברק? יא. איך קאל אפ שלום בניך, איך קען אים, איך בין זייער גוט מיטן מענטש דארט. זאג איך, איר זאלט וויסן, ס'איז דא איינער וואס האט גערעיפט א בחור, און איך דארף וויסן צו ער גייט פאר העלפ, ווען נישט טאר ער נישט זיין א מגיד שיעור. פרעג איך אים, דו האסט דארטן א פעישענט וואס ער הייסט הערשל רוטנער? זאגט ער, אין דבר כזה, ס'איז נישט דא אזא מענטש. און נאכדעם האט אים בעלז געזאגט אז ער זאל מאכן נישט מגיד שיעור, נאר אן אויסזאגער. זיי האבן געמיינט זיי שפילן זיך מיט מיר. למעשה, בעלזער רב, דו האסט ווערים אין די עפל, אנשטאט זאלסטו טרייען פטור צו ווערן, לאזטו זיי וואקסן. עקסעלענט, נאו פראבלעם. דו ביסט נאך א גברא רבה, דו האסט אויפגעבויעט בעלז. וואס וועט זיין ווען אהרן מרדכי, דעם וואס מען האט מאלעסטעד ביי אים אין בית מדרש, אהרן מרדכי איז א וויקטים פון רינגל, וואס ער איז היינט דיין רעכטע האנט דער גאב"ד, און ער גייט איבערנעמען. איך וויל דיך פרעגן א שאלה, וואסערע חסידות לאזטו איבער? לאזט איבער אז ס'איז הכל מותר? ס'איז אנבעליוועבל. און יעדער האט מורא דא ארויסצוקומען און ארויסצוקומען, וואס האסטו מורא ארויסצוקומען? די גאנצע שטאט ווייסט ווער דער פירער איז געווען, יענקל פירער האט מכשיל געווען יעדן, אין א גריפע איז דא נאך א פירער וואס ער איז דארטן אויכעט א מגיד שיעור און ער האט אויך מכשיל געווען קינדער, זעט אויס אז די אלע פירערס האבן די קראנקהייט, ס'וואלט געדארפט גיין צו מיילעך פירער ער זאל זיי שיקן צו דאקטוירים, דאס איז אנבעליוועבל, סאו קומט ער זאגן דער נעכטן שטערן מארגן שטערן ער האט גביית עדות געווען אז אלעס איז ליגנט? ס'איז א פלא פון א זאך, ס'איז דא מענטשן וואס האבן גארנישט געטון, זאגט מען זיי האבן געטון, זיי האבן, זיי האבן און זיי האבן און מ'האט שוין עדות, און ס'איז דא מענטשן וואס זענען נואף פון יארן און מ'וואשט אלעס אוועק. דאס אז לעיזער האט געטאטשט און געקישט פרעמדע פרויען אשת איש דאס איז קלאר און דייטליך כ'האב עס געהערט פון צענליגע מענטשן וואס זענען אמאל געווען זיינע חסידים נאר זיי האבן נישט געכאפט אז מ'טאר נישט זיי האבן געמיינט אז די רבי טוט עס מעג מען ער איז א חזיר פון קאפ ביז פיס אלע יארן ער איז געקומען אמאל קומען עפעס א פרוי נאך געלט, זי גייט נאך געלט פארן מוסד, זי איז אריינגעקומען צו אונז אין אפיס, נאך געהאט אן אפיס וואס מען האט געטיילט צדקה, דער באלעבאס איז געווען א מאדערענער איד אן א בארד, ער איז נישט געווען אזוי פרום, ער האט אמאל געזאגט א דזשאוק, כ'האב אים געפרעגט פארסט אויף טעלעהעסי פלארידע איז דאך נישט דא קיין איד דארטן, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת אויב דאס פלייש איז נישט כשר עס איך נאר די זופ, ס'נאר געווען א דזשאוק, ער איז נישט געווען אזא אויסגעלאסענער איד, ער איז געווען א וואוילער איד, איך זאג עס נאר אלץ א דזשאוק האט ער עס געזאגט, ער איז נישט געווען דער פרומסטער וואס איז דא, האט ער געזען א. פרוי, גייט נאך געלט? פרעגט ער, וואו דיין מאן? זאגט זי, איך בין א גרושה. זאגט ער, און דו גייסט ארום נאך געלט דא אין אמעריקע חדשים? ארויס פון מיין אפיס! דו ביסט אזוינע א פראסטיטוט! און דאס זענען די מאדערענע וואס זיי פארשטייען אזוי. און אונז האמער עפעס אזא מין קראנקייט אז טאמער לעיזער האט עס געטוהן מעג מען עס טוהן. חול המועד איז געווען א גאנצע צאמקום פון טויזענטער ברסלב'ער חסידים. און וואס האט מען דארט געטוהן? מ'האט מתפלל געווען, מ'האט געזאגט פארן רבונו של עולם אזוי, הער מיך אויס. האסט אונז געגעבן א גרויסע תורה, ס'איז שווער עס צו האלטן, און אז מען זינדיגט איז אויך נישט געפערליך, סאו אז לעיזער האט געמאכט אזוינפיל בעל תשובות און האט אריינגעברענגט דעם דרך פון רבינו פונעם ר' נחמן, ער האט אזוינפיל מענטשן געשטעלט אויף די פיס, העי, לעטס פארגעט אבאוט איט, ער מעג עס טון, גייט מען מתפלל זיין אז דער אייבערשטער זאל אים העלפן, העלפן וואס? אונז וויל מען אויך דער אייבערשטער זאל אים העלפן, ער זאל אנקומען אויף ארץ ישראל און ער זאל שטיין פארן משפט, ער זאל קאנפראנטן וועמען ער האט געטאטשט. דעטס אל, און אז ער האט עס געטון זאל ער דעמאלט זאגן, ער זאל זיך נעמען זאגן אין בית משפט די צען קעפיטלעך תהילים, ער זאל עס זאגן דריי מאל מיט טויזנט מענטשן אינדרויסן, און ממילא איז דאך שוין אין מקום חטא לתפוס בו כלל, וויאזוי זאגט דער נודע ביהודה אין תשובה ל"ה אין אורח חיים, אז ס'איז דא אזאלכע ספרים וואס זיי רעדן איין דעם עולם. שטותים מיט לאקריץ וואסער אז טאמער פאסט מען דריי טעג רצופים דריי מאל א יאהר איז נאכדעם שוין נישט דא קיין מקום פאר א חטא לתפוס בו כלל זאגט דער נודע ביהודה איך פארשטיי נישט ס'איז זייער א גוטע זאך אבער אין ביי אונז אין די גמרא שטייט טאמער מען האט געזאגט פאר א נזיר אל תשתה אל תשתה טרינק נישט קיין וויין און ער האט געטרינקען געט מען אים מלקות פרעגט ער א קשיא אפשר האט ער געמאכט די תשובה פון ר' נחיניא בן הקנה דאס איז די ספר הקנה. און מען רעדט דא נישט פון קיין ספר'ל וואס מען האט געדרוקט הונדערט יאר צוריק, מען רעדט דא פון די תנאים. זאגט ער, איך פארשטיי נישט דעם גאנצן ספר הקנה, איך פארשטיי עס נישט. אפשר האט ער שוין געמאכט די תשובה פונעם ספר הקנה, און אז ער האט געמאכט די תשובה פון ספר הקנה אז ער האט געפאסט דריי טעג רצופים דריי מאל א יאר, איז דאך שוין אין מקום חטא לתפוס בו כלל, איז דאך עס התראת ספק. איז יעדע התראה דאך התראת ספק, אלא מאי האט ער לא אמר כלום, אזוי זאגט די נודע ביהודה, ס'איז מורא'דיג, ס'איז א תשובה פון נודע ביהודה וואס ס'רייסט דעם דאך רייסט עס איין פקע איגרא, און דאס דארף מען זיך אונז אויסלערנען, זאלסט זאגן דריי מאל דעם תיקון הכללי מיט צען טויזנט מענטשן אינדרויסן, דעמאלטס וועט מען דיר גלייבן אז ער האט נישט געטאטשט קיינעם, ער האט געטאטשט, קום טו תשובה, ענד פעי פאר די בעד דידס דעט יו דיד. יעצט דא האט עטס די תפילה ביי די כותל מערבי, טוטס אויסהערן ווי אלע משוגעים גייען בעטן דעם אייבערשטן, אז וואס? ווי האט דער רבי דעמאלטס געזאגט? און דער אמת זאל ארויסקומען? ניין זאגט דער בערגמאן, ניין רבי דער אמת קומט ארויס בין איך א טויטער, זיי בעטן אז דער אמת זאל נישט ארויסקומען, זיי גייען זאגן דעם אייבערשטן קום ווער א פאפער מיט אונז אינאיינעם, חלילה. האט מען גענומען דעם ר' נחמן וואס האט אראפגעברענגט א הייליגע זאך אז מען זאל זאגן צען קאפיטלעך תהלים ווען מען זעט קרי אוודאי ווען מען האט נישט מהרהר געווען בייטאג, און מען האט געמאכט דערפון א גאנצע זאך אז מען קען גיין טאטשן אשת איש און וואוינען און טון וואס מען וויל, און שטעל דיר פאר מען וועט זאגן די צען קאפיטלעך מען וועט נאך גיין צו די מערת המכפילה צו אברהם יצחק יעקב און דעמאלטס האט מען אלעס אין דר'ערד, דאס איז געווארן פון דעם גאנצן חסידות. אנבעליוועבל, ווייל לייזער בערלאנד האט זיך נישט געקענט קאנטראלן די ערוה, איז דארף גאנצע ר' נחמן מיט די שיטה ווערן פאר א געלעכטער, היינו לעג וקלס לשכנינו, דאס איז די גאנצע שיטה געווארן היינט, די גאנצע וועלט לאכט היינט פון דעם, טאמער נאך געווען א איד וואס האט זיך נאך געוואלט מדבק זיין צו ברסלב קוקט דאס אן זאגט ער איף דעטס וואט איט איז דען איי דאנט ניד איט. יעצט איך וויל גיין לאידך גיסא אויף אן אנדערן מהלך, כלך לדרך זו, לאמיר גיין אויף אן אנדערן וועג, מ'האט אויכעט גביית עדות געווען אַכט און דרײַסיק רבנים מיט דעם נואף סרול הגר המצרי וואס האט געטאטשט א פרוי בהוד יפיה, די ערשטע האט מען גביית עדות געווען אז נחום ראזענבערג האט דעם גרעסטן מנוול'ישן האטליין און מ'דארף עם ארויסווארפן פון אלע שילן, און וויפיל איז דאס ווערט, היינט קומען זיי דאך אלע וויינען, ווען זיי האבן א פראבלעם קאלן זיי מיך. יעדע נארישקייט קאלן זיי מיך. די גאנצע בית חינוך'ס אין די גאנצע וועלט איז היינט געשטעלט אויף די יסודות וואס איך האב אראפגעשטעלט. ס'זאל זיין ווידיאוס, זיי האבן נישט געוואלט קודם, מ'האט עס דורכגעפייט. אלעס פארט היינט לויט וויאזוי איך וויל. מ'גייט לערנען מיט די בחורים ענגליש, ווען נישט וועט מען צושפארן די סקולס. מ'גייט נישט קענען ארויסווארפן קיין בחורים. מ'האט יעצט געווען בעלזא האט ארויסגעווארפן בחורים, איז געגאנגען אין קאורט און זיי האבן געוואלט פייטן אז זאלן מעגן ארויסווארפן בחורים, האט מען געזאגט דו קענסט נישט. ס'ווערט דאך ארדענונג צוביסלעך. די אלע חזירים אין די מקווה'ס האט מען ארויסגענומען רובם ככולם, אוודאי ס'וועט זיך אלץ טרעפן א שלומית בת דברי, ס'וועט זיך אלץ טרעפן איינער, אבער באופן עקרוני געווארן א נייע זאך, ס'איז געווארן א שפראך וואס מ'האט אמאל נישט גערעדט, און די רבנים האבן געהאט אפגעמאכט און זיי האבן מחליט געווען אפילו שלא בפניו, שטעל דיר פאר, שלא בפניו האט מען מחליט געווען אז נחום ראזענבערג איז דער גרעסטער מנוול, פארשטייסט? דאס איז וואס דא איז דא, דאס הייסט גביית עדות, בפרט נאך וואס איז געווען שלא בפניו. סאו בקיצור, וואסערע פנים טראגט עטס? עטס מאכטס לצנות פון ענק אליינס? נאכדעם זאגט מען נחום ראזנבערג האט אראפגעברענגט די רבנים, ניין עטס האטס ענק אליין אראפגעברענגט, נחום ראזנבערג האט נאר מסביר געווען דעם עולם ווי מען האלט און ביי וואס מען האלט, אבער איך האב ענק אראפגעברענגט? איך האב נישט מיט ענק גארנישט, איך בין נישט קיין רב און איי דאונט אינטענד טו ביקאם וואן, און ממילא זענט עטס נישט מיין קאמפעטישן. קוק זאליקא מיט אהרן ארבעטן אזוי שווער, אהרן און זלמן לייב זיי שטעלן אונז טריי צו טרייפע פלייש זאל מאכן פרנסה, זיי מוזן דאווענען פארן עמוד, און זיי מוזן זיך פלאגן אין די קעלט אין ווינטער אין ניו יארק אין די זומער מוזן זיי זיך פלאגן אין די היץ און זאלן זיך לערנען פון זייער טאטן, דער מענטש האט נישט צוגעלייגט א האנט אין קאלט וואסער, ער האט געהאט איין מלחמה מיט די רעבעצן און דאס איז געווען זיין גאנץ לעבן מיט זיין גאנצן כח. געזעסן אין מיאמי ביטש און ער פלעגט גיין אין א סאונע בעט און אמאל האט ער פארשלאפן דארט און איז ער אנגעקומען פרייטאג צונאכטס שפעט, דאס הייסט געמאכט געלט? צו זיצן און ארבעטן און מוזן געבן פאר יעדן טרייפות, דאס הייסט נישט אז דו ביסט א רב, דאס מיינט ביסט א שווערער ארבעטער, אזוי זאגט די גמרא דארט, שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם, ווען דו זאלסט אזוי שווער ארבעטן אויף עני דזשאב צי אין עני ביזנעס וואלסטו געמאכט וויפיל דו מאכסט יעצט. דיין טאטע דער ברך משה איז געווען א געלונגענער מענטש, ער האט נישט געדארפט ארבעטן, ער איז געווען דעם רבינ'ס א נעפיו, אפאר יאר האט מען אים גערודפ'ט, נאכדעם איז ער געווען וואס האט מתיר געווען אלע טרייפענע פליישן, און האט מתיר געווען אלעס מען זאל גיין מיט די רעבעצן אין קאורט, ער האט מתיר געווען כל התורה כולו, ער האט אויסגעריסן די תורה און קיינער האט אים נישט געזאגט קיין ווארט, דאס דאס הייסט א גדלות. א ספינאזא צי דארט אין כת ש"ץ האט דאס געהאט פראבירט צו טון און מ'האט אים גראד געלייגט אין חרם, מ'האט גראד אים אונטערגעהאקט און דער סיגוטער איז געפארן עד יום מותו און שטעל דיר פאר מ'האט אים נאך געלייגט לעבן דעם רעבן, שטעל דיר פאר ווי דו האלטסט. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער. יעצט איז דא יא א מעשה אין בית שמש ווי. ס א פערציג יעריגער יונגערמאן האט געכאפט דריי קינדער און געטון וואס מען טוט נישט, און איבעראל איז דאך שוין דא היינט ווידיאוס אין די גאסן און איבעראל, און מען האט אים אויפגעפיקט, ער איז געגאנגען אין די שקצים, דאס איז קריגערס חברה, ס'איז איינער פון זייערע חברה, און זיי האבן געמאכט פראטעסט און נאכגעשריגן די משפחה, האב איך זיי געזאגט דערשרעקטס ענק נישט, שרייטס זיי צוריק נאך, דערשרעקטס ענק גארנישט, ווען דער פאשענאנער רב ער וואס האט געהאט א זון א חזיר וואס איז נאכגעלאפן אלע פרויען, איינמאל האב איך אים אפגעווארט אויף יו. סטריט ער איז געווען מיט אלע זיינע תלמידים איך האב נאכגעשריגן די שייגעץ די מניוול די חזיר דו האסט א זון א חזיר ער האט זיך נישט געוויסט ווי צו טרעפן דאס פלאץ ער האט ממש הי וואס לאסט די רבנים האבן פונקט אזוי מורא ווען מען שרייט זיי נאך זיי האבן נאר געהאט ביז יעצט די געסטאפא די געהיים שטאטס פאליס פון די דייטשן וואס זיי האבן אונז געשלאגן היינט האבן מיר נישט קיין מורא היינט זעצט מען אלע איין יענקי דאסקאל האט ביג טיים פראבלעמס יעצט איך גיי נאך נישט זאגן וואס עס איז ווייל איך וויל נישט זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס באט ליסען די מען איז גענע פעי פאר היז בעד דיד, און דער קאסובער חזיר מען לאט אים רעדן אין קדושת המועד? קדושת המאד? א פרוי א מיידל הייסט א מאד? די חזיר וואס די ביסט. א מענטש האט גערעיפט דריי מיידלעך, א בחור ס'איז א רעביש קינד געווען, און שטעל דיר פאר ער האט נישט געלאזט די דעטעקטיוו זאל רעדן ווייל ער האט געזאגט ס'איז קעגן צניעות, וואטש ענד סי דאס קומט יעצט ארויס, דאס איז שוין ביי זיי אויפן טיש, מען וועט שוין פרעגן דאס מיידל, מען וועט שוין פרעגן דעם טאטן, מען וועט שוין פרעגן סטיוו ליטווין דעם דעטעקטיוו. און ס'איז דא אלע עווידענס, פארשטייסט? ער רעדט פון קדושת המועד, וואט א שעים! און נאכדעם דער חזיר, דער קאסובער חזיר, דער קאסובער דאגי ווי איך רוף אים, ער האט געהאט א חוצפה מיר צו זאגן, איים גאנא הענג יו אן א היי טרי! העי, ווער ביסטו? הו אין די ווארלד אר יו? ביסט בסך הכל א האגער? דאס איז אלעס וואס דו ביסט? פון די סקאם אוו די ערט פעמילי? ער וועט מיך הענגען! ער קומט דארטן פון די בראנקס, ער האט געקענט אלע בעיסבאל, די יענקיס מיט די מעטס. האט ער אנגעהויבן צוצוציען בחורים צו זיך, און נאכדעם האט ער געמאכט זיכער אז ער האט געזאגט פאר יעדן איינעם, ליסען, דו ווילסט נישט גיין אין דזשעיל, איך בוי יעצט א שול, איך דארף צוואַנציק אלפים פאר אן ארון קודש, און פאר דעם און פאר יענעם. אזא סקאם אוו די ערט, ער איז ארגער פון ישראל האגער ימ"ש, ישראל האגער ימ"ש זאגט אזוי, איך האלט מען מעג קומען אין שול אן אן אונטערהויזן, איך האלט מען מעג טאטשן א פרוי ביי הוד יאפיא, איך האלט אז מען מעג טאטשן בחורים, קאסובער קומט ווי א. פרומער קדושת המועד און אים לאט ער מען זאל רעיפן אונזערע טעכטער, קאסובער חזיר, קאסובער דאגי, יור אלסאו פינישט, יור טיים איז אלסאו אפ, און נאכדעם קאלט ער מיך איינמאל אפ, צדיק'יק, צדיק'יק, איך האב נישט געוואוסט צו וועמען דו רעדסט, איך בין דאך נישט קיין צדיק, איך בין דאך אין חרם, מעגסטו מיך רופן צדיק'יק, און נאכדעם דו מיינסט איך כאפ התפעלות פון דיין חניפה? ביי מיר ביסטו א גארנישט, ווען א. טויט מייזל אין אין א סעלער וואלט מיך געגעבן א טייטל וואלט עס מיך ווי מען זאגט עפעקטעט עפעס לטוב צו נישט? ביי מיר ביסטו א גארנישט ביסט א אויסגעשפילטער בראנקסער בוי וואס דו ביסט געקומען דא און מאכסט אזעלכע משוגענע תנועות מיט די הענט ביים דאווענען אזוי ווי א סיקאו און מיט דעם ווילסטו ציען דעם עולם און נאכדעם ביי די נענועים וויינט ער ווי א דאגי און מען קען מיינען אז דאס איז הו הא קומען פון די בראנקס. כ'ווייס נישט ווי, וואס, ווער, ווען, כ'ווייס נישט ווער דאס איז, ס'איז אולד אמעריקען פיפעל, ס'איז בכלל נישט אונזער מין, און מענטשן פרעגן איהם נאך שאלות, וואסערא פוסק איז ער, ווי האט ער געלערנט הוראה, ער איז געווען דיין אין וויזשניץ און דארטן אויף עיטינט עוועניו און פיפטי פאורט סטריט, ר' מאטעלע האט געזעהן ס'איז א משפחה האט ער אים געגעבן א דזשאב, נו האט מען אים ארויסגעבריקעט, יעצט איז געגאנגען איינער פרעגן ר' חיים קניבסקי צו מ'מעג נוצן פסח מאריוואנע וואס מ'האט געמאכט פאר העלט, ווייסט מ'מאכט. סא טאמער איינער האט מוראדיגע יסורים מען קען אים שוין גארנישט העלפן געט מען אים מאראוואנע האט ער עס געשמעקט כ'האב געוואלט וויסן ער האט נישט געמאכט קיין ברכה דאס דארף מען דאך מאכן א ברכה אז מען שמעקט עס ניין? און יעצט וויל איך אייך פרעגן ער איז באגלייבט צו פסק'נען וועגן מאראוואנע ער ווייסט אפילו נישט אז דאס רייכערט מען דאס שמעקט מען נישט איר זעהט ווי אונז האלט מען זיין איידעם דער זילבערבערג ער האט געמאכט א ברכה דערויף אויף צו שמעקן, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר, און דאס זענען אונזערע רבנים און זיי לערנען אונז וואטס רייט און וואטס ראנג. יעצט רבי חזקל רוט איז ברוך השם אהיים געקומען געזונט און דער אייבערשטער האט אים געהאלפן ער איז אויסגעלייזט געווארן פון די צרה, דער אייבערשטער האט רחמנות אויף אים ער זאל ארויסקומען אז מיל מארט איז טרייפע. מען געבט נאך היינט אויף זיין בארד איבער גאנץ אמעריקע צו עסן די טרייפענע בהמה פלייש מיט טשיקן מיט אלעם, און קוק וואס האט זיך אויסגעלאזט פון די טרייפענע בהמה, ס'האט זיך אויסגעלאזט אז די צוויי זין שלאגן זיך און רייסן זיך ארום, זיי האבן צוגעגנב'עט זיין קאר, און זיי שלאגן זיך אויפן ריעל עסטעיט, כאטשיג ער האט געמאכט איין זין פאר רב הצעיר, ס'טוט זיך, ס'געגאנגען שלעק אין בית מדרש, דאס איז די טרייפענע בהמות, ס'נישט דא קיין שום סייעתא דשמיא. און חוץ פון דעם, רבי חזקל רוט האט זיך געמישט אין א זאך וואס ער האט זיך נישט געטארט מישן. ס'איז געווען דא איז אזוי, דער סיגעטער האט זיך געשלאגן מיט די רעבעצן, האט מען געדארפט נעמען ביידע און אריינלייגן אין א בול-פען, זאלן זיך אויסבאקסן, מען האט געדארפט ברענגען ביידע גלאווס, זאלן זיך אויס'הרג'ענען וויפיל זיי קענען, ווער ס'וועט געווינען, וועט ארויסגיין דער געווינער. איז געגאנגען גרויסע גבירים און זיי האבן געגעבן געלט צו פיינענצירן די מלחמה, איך האב געזאגט פאר איין גביר, טו דאס נישט, ווייל דו ביסט נישט בארעכטיגט זיך צו מישן אין דעם. ער האט זיך יא געמישט. נאך די גרויסע מלחמה האט דער איד פארלוירן מיליאנען מיליאנען, איך ווייס אפילו נישט דעם נאמבער, האט ער מיר דעמאלס געזאגט ביסט גערעכט געווען, ווי בין איך מיך געקומען צו מישן אין דעם? דער סיגעטער וויל זיך שלאגן מיט די רעבעצן, שטעל זיי אין א בולפען זאלן זיך אויסבאקסן. און אזוי געווען אנדערע אויך וואס האבן געהאט מורא'דיגע דורכפעלער. בסך הכל נאך אלעמען האט אונז דער אייבישטער געגעבן אז דער דברי יואל האט נישט געהאט קיין קינדער און ער האט געהאט א נעפיו, דאס אלעס. אברהם אבינו האט אויך געהאט א נעפיו לוט, וירא כל הכיכר כולה משקה. די אייבישטער האט אזוי געוואלט. דעם אייבישטענס חשבונות פארשטייען אונז נישט. דערווייל איז לוט א נענטערע זיידע פון משיח'ן ווי אברהם אבינו. יעצט דאס שטייט אבער קלאר אז אן אלמנה זאלסטו נישט מצער זיין. דאס שטייט ארויס. אבער לאידך גיסא, איבעראל כמעט וואו ס'איז דא א מענטש וואס ער איז געשטארבן, און ס'איז דא אן אלמנה, און ס'איז דא געלט, רוב פלעצער, לאמיר זאגן, איז דא אן אלמנה, אסאך מאל שטארבט די אלמנה פריער, אבער רוב פלעצער איז דא אן אלמנה, זאגט אבער די תורה, ליסען, דו זאלסט געבן די ירושה פארן זון, ס'איז נישט דא קיין זון, געבט מען עס פאר די טאכטער, ס'איז נישט דא קיין טאכטער, געבט מען עס פארן ברודער'ס קינדער, אזוי ווי דא. איי, דער אייבערשטער זאגט אליינס אז אן אלמנה זאל מען נישט פייניגען, ני. פארוואס זאגט נישט דער אייבישטער איך וויל אז די ירושה זאל קודם גיין צו די המון אויב זי לעבט און נאכדעם וועט עס גיין ווייטער, זאגט דער אייבישטער ניין דינא מאמינא ס'איז דינא מאמינא און פייניגען אלמנות פייניגען אלמנה און איך זאג וויאזוי איך וויל דער סדר הירושה זאל זיין זאגט דער אייבישטער איז יעדער זיך געקומען אריינמישן און די רעביצען די רעביצען די רעבעצן די רעבעצן די רעבעצן איז געווען אן עווען ניגע אויף א סאטמאר זי האט געפירט מלחמה יארן לאנג מיטן סיגעטער פאר גארנישט, און ביז דער סיגעטער האט נאך געטון א בהמישקייט אז ער האט געשריבן א תשובה אז טאמער ס'איז א צווייטע ווייב און ס'איז נישט דא קיין קינדער ליגט מען נישט אינאיינעם מיט אים, איז די רעבעצין געווארן אנגעבייזערט, איך האב מיך פאר דעם איד מוסר נפש געווען, צוגעזאגט האט ער מיר א בן זכר און געגעבן האט ער מיר גארנישט, כ'קען נאך נישט ליגן מיט אים אויך נישט, איז בקיצור איז געווען א איד וואס ער האט באצאלט פאר דעם א מיליאן דאלער, גרויס געלט פאר די חברה קדישא. איז למעשה קיינער האט זיך אין דעם נישט געטארט מישן, און טאמער דער סיגעטער וואלט אויפגעקומען על פי תורה אז זי טאר טאקע נישט ליגן מיטן רעבין איז דזשאסט טו בעד, כ'מיין מען קען דאך נישט איבערדרייען תורת משה, שטעל דיר פאר יעדער אינגערמאן וואס ער קומט סאטמער אין סאטמער דאווענען שבת און ער קען מאכן אין שבת אווער טיים צו טיים ענד האלף צו דאבל טיים און ער געט עס אויף געט ער עס אויך אויף פארן אייבערשטנס וועגן, און א יעדער אינגערמאן וואס ער האט א שיינע פרוי און ער איז יונג און ער איז צוהיצט. און ער זאגט איך טאר נישט אנרירן די פרוי נאר א האלבן חודש און דעם אנדערן האלבן חודש מוז איך אויפגעבן פארן אייבערשטנ'ס וועגן, געבט ער עס אויך אויף פארן אייבערשטנ'ס וועגן, וואלט די רעבעצן אויפגעגעבן איר פלאץ אינעם אוהל. ס'איז זייער סימפל, דו קענסט דיך נישט נעמען די בייטש אין די הענט. איז דא וואס וועט זאגן אז די רבי האט יא געשריבן א צוואה און מ'האט עס באהאלטן, די רבי האט נישט געשריבן קיין צוואה וועגן איין פשוט'ע טעם, ער האט נישט געהאט וואס צו שרייבן, ווען איינער האט נישט וואס צו שרייבן לאזט ער עס אויף די השגחה, וואס האט ער געהאט? ער האט געהאט זעקס. גרויסע זין גדולי הדור און דעם האט ער געדארפט געבן איין בעסמעדרש און אים א צווייטן? ער האט געהאט א ליידיגייער דער סיגעטער און ער האט עס געוויסט און ער האט געשריגן אויף אהרן ער וועט קיינמאל נישט מצליח זיין און זאלי'קע האט בכלל נישט מופיע געווען דעמאלטס זאלי'קע איז א נייע עבודה זרה וואס משה טעראריסט אבי אבות המוסרים האט אים געמאכט און דער רבי האט געוואלט ס'זאל זיך פירן אזוי ווי אן ארגענעזעישן אזוי ווי אגודת ישראל אזוי ווי יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקא וואוטס מיט רבנים איז געגאנגען חצקל ראטה האט זיך אריינגעלייגט זיין גראבע נאז און ער האט געבעקט די רעבעצן און געמאכט זיכער אז מ'זאל אנרייצן די מלחמה, און נאכדעם ווען מ'האט גענומען און מ'האט געווארפן שטיינער אויף די רעבעצן און מ'האט געלייגט א געיט מ'זאל נישט קענען אריינגיין אין אוהל, האט זי געזאגט איך וויל מ'זאל מיך מיט דעם באגראבן, האט ער געזאגט ניין איך לאז נישט איך לאז נישט, נאר דאס פעלט אונז נאך אויס, וואס מיינסטו געשעט ווען ווען מ'באגראבט צו וועם מיט די האזענעס, דער רבי וואלט זיך אויסגעדרייט אויף די צווייטע זייט, דאס אלעס. דער רבי איז נישט געווען אזוי אימפרעסט אז די רעבעצין דארף פירן סאטמאר, דאס איז נאר געווען אונזער פילאזאפיע, דער רבי איז נישט געווען אימפרעסט אין דעם, זי האט זיך נישט געדארפט מישן, זי האט אראפגעברענגט דעם רבי מיט די טרייפענע מיל מארט, זי האט אים אראפגעברענגט פון אויבן ביז אראפ, ער האט געגעבן צוועלף הונדערט טשיקן א וואך, די רעבעצין האט געהאט א קאך, און זי פלעגט אריינגיין זיך אננעמען פאר מיל מארט ווען ס'איז געווען א פראבלעם, און זי האט אריינגעשטעלט דעם גראבן חזיר עזריאל גליק מען זאל נישט לאזן צוקומען צום רבי'ן, סאו היינט אז דער רבי איז שוין אין עולם האמת, האט ער דאך געזעהן וואס דא איז געשעהן, האט ער זייער וויכטיג געוואלט די רעבעצן זאל זיגן זאל ליגן לעבן אים, צו ווען מען האט געברענגט דעם טשעין וואס מען האט צוגעשפארט צו די שטיין דעם אוהל צו די שטיינער וואס מען האט געווארפן, ער וואלט זיך נישט אויסגעדרייט, ס'וואלט אים נישט אינטרעסירט, ס'איז געווען א רעבעצן אויף צו טוהן וואס אירע פליכטן זענען, אבער נישט זי זאל זיך מישן אין אלע קהל'ישע זאכן, סאו ר' חזקאל ראטה האט זיך דעמאלטס געמישט, יעצט האט ער א הארץ אטאק, מען שלאגט זיך אויף זיין ירושה, ס'גייט אויסזעהן פונקט ווי אין סאטמאר, מען דארף נאר וואטשן ווען ס'וועט קומען די גאר גרויסע שטיינער. ווייל איין טיר האט מען שוין צוגעמאכט אום חל המועד, דער דין איז אז ערב פסח נאך חצות טאר מען נישט טון א מלאכה, פארוואס? ווייל בזמן שבית המקדש היה קיים האט מען גע'שחט'ן דעם קרבן פסח, הער וואס דא טוט זיך, חל המועד טאר מען זיכער נישט טון קיין מלאכה, און בפרט נאך אזא מלאכה וואס איז במחובר לבניין וואס יעדער זעט און וואס ס'לויפט נישט אוועק, גנבים ווילן נישט דארט אריינקומען, דאס האט מען געמעגט. טיעם האט ווידיאו דערפון? פארוואס אזא פנים האבן אלע רבנים מיט אלע רעבעס? דער באבא רויט, ער זאגט ער הייסט רויט ווייל ס'איז טהור, רויט הייסט ער, די אלע בלוט וואס ס'גיסט זיך אין מיל מארט דארטן ביי די פלייש און דאס איז רויט, און דו'עסט אויכעט זיין רויט ווען מ'עט דיך פרעגן אויפן יום הדין, זאג מיר וואס איז דא געשעהן מיט די פלייש און פארוואס איז נישט דא כשר'ס, דו האסט געקענט מאכן כשר'ס? האסט נישט געוואלט? עס איז געווען נעמליך דער גרויסער אומגליק מען האט געכאפט אז עס איז נישט דא קיין ניקור אין אמעריקע האט מען נישט געוואוסט פון קיין ניקור אבער הגאון הצדיק ר' אברהם לייטנער זכר צדיק וקדוש לברכה אב"ד מאנטעווידעא איז געפארן אז מען זאל זיך לערנען ניקור און ער האט אליין געזאגט ס'איז דא א טעיפ וואס זאגט ביי די התאחדות רבנים טייערע מען האט אונז געכאפט אונז האב מען נישט געקענט איך בין אויך געווען א רב אין מאנטעווידעא איך האב געהאט א שחיטה פון בהמות איך ווייס היינט נאך נישט וואס דאס איז ניקור, און איז געפארן אויף ארץ ישראל, און געקומען די שקצים, זיי האבן געזאגט די עדה אז מען זאל אים נישט אריינלאזן און מען זאל אים גארנישט ווייזן, און שוין, און חזקאל ראטה האט זיך ארויסגעשטעלט דעמאלטס ווייל דער באטערער, דער יונגער צוציק אהר'לע באטערער איז געווען צו קליין ער זאל זיך קענען שלאגן מיט די וועלט, האט מען גענומען חזקאל ראטה, סאו זיין גאנצע תורה, די צען בענדער שאלות ותשובות, מיטן פארן אויף מירון מיט ר' שמעונ'ען, אלעס האט מען אריינגעלייגט אין די טרייפענע פליישן. שכוח. סאו דער אייבישטער האט דיר געגעבן א שנעלקע מיטן הארץ און ער בעט דיך זאלסט אויפהערן מיט דעם הכשר זאלסט ארויסקומען, כ'האב מאכיל נבילות וטריפות געווען פאר כלל ישראל, כ'האב געברויכט דאס געלט, כ'האב מיך נישט געקענט מעמיד בנסיון זיין, און לאז דיך אפ פון די זאכן, געב נישט ירושה פאר דיינע קינדער די שייגעץ שטיק. עניוועי, ס'גייט אויף א בעסערונג וועגן פראטעקטן טשילדרען, ווייל די גאווערמענט האט שוין קלאר ארויס וואס דא איז פארגעגאנגען מיט טאמפסאן, נאר יעצט איז א שאלה ווי לאנג ס'וועט נעמען זאלן זיך ווי מ'זאגט אדזשאסטן צו די אלע פעיק מיט בעלאוני וואס דא איז פארגעגאנגען. יעצט איז דא א געוועזענע ריפאבליקען ספיקער אוו די האוז, ביי אונז איז געווען א דעמאקראט אין ניו יארק ער האט געהייסן סילווער, און ס'ווארט אויף אים אויכעט יעצט א גוטער חיים טובים. ער האט שוין געקריגן יעצט צוועלף יאר פלאס ער מוז צוריק געבן עפעס מיליאנער דאלער. איר זאלט וויסן איך פלעג מיט אים דאווענען אין ביאלעסטאק אינאיינעם. און דעמאלטס ווען ער האט זיך פארטשעפעט מיט די קינדער מיט די פיר מיליאן דאלער האב איך אים געזאגט שעלי יו גאוינג אנדער האט ער געלאכט פון מיר און יעצט זוכט ער ווער איז דער געווען ווער ס'האט אים געזאגט היז גאוינג אנדער ער זוכט מיך און אויכעט דער אייבישטער האט אים געשטראפט אז ער האט באקומען פראסטעיט קענסער ווייל ער געוואוינט מיט צוויי שיקסעס דאס א פראסטעטוט האט ער געכאפט א פראסטעטוט קענסער און זיין טאטע איז אויך אין דעי עלטער געשטארבן און ער איז אן היז וועי אוט כ'זאג ענק ווער ס'טשעפעט מיט די קינדער באצאלט. לעוועל איז געווען א ריפאבליקען וואס ער איז געווען א ספיקער אוו די האוז, ער הייסט דעניס העסטערט, HASTERT, מען האט אים געגעבן יעצט פֿופֿצן חדשים אין פריזן נאכדעם וואס א דזשאדזש האט אויסגעהערט אז ער איז געווען א סיריעל טשיילד מאלעסטער,

קאורטס אין אילינאוי יעצט, די דזשאדזש האט געזאגט נאטינג איז ווארס דען יוזינג סיריעל טשיילד מאלעסטערס ענד ספיקערס אוו די האוז אין די סעים אין די סעים סענטענס, אזוי האט די דזשאדזש געזאגט, ער האט אים געגעבן עקסטערע נאך נײַן חדשים, ווייל ס'איז אויך דא מיט דעם א שטיקל קעיס אז ער האט געפראדעט א באנק, ער האט גענוצט די באנק, ער האט מעניפולעיטעד אז מ'זאל אים ארויסגעבן געלט ער זאל קענען באצאלן די וויקטעמס. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן א שאלה, עפטער אלל סעט ענד דאן, דו ווייסט וויפיל גראון אפס ער וואלט דען געקענט האבן ליגעל פאר טרי פוינט פייוו מיליאן דאלערס? אנבעליוועבל. יעצט, ס'איז געווען איינע פון זיינע וויטנעסעס וואס זענען געקומען קעגן אים האט ער דערציילט, וואן אוו די העסטערט'ס וויקטימס

קראוס טעסטיפייעד טודעי, איי אנדערסטענד איי דיד נאטינג טו ברינג דיס אן, באט עט די עידזש סעווענטין איי קאוד נאט אנדערסטענד וואט העפענד אר וויי, און דאס איז וואס יעדער מוז פארשטיין, די קינדערלעך ווערן צומישט, וואס עפעס פיקט מען אויף מיר? וואס האב איך דען געטון? ווייל איך בין א שיין יונגל? און אסאך מאל פיקט מען זיך אויף שמוץ מיאוסע יונגלעך אויכעט. איי העוו אלוועיס פעלט דעט וואט די קאוטש העסטערט העז דאן טו מי וואס מיי דארקעסט סיקרעט.

צו זאגן וואט איי דיד וואז ראנג און איי ריגרעט איט, און דער שייגעץ ברוך מרדכי און וועבערמאן האבן נישט געהאט קיין גאטס צו זאגן איך האב זיך געבעטן זיך ביי וועבערמאן כ'האב אים געזאגט זאג אז דו האסט עס געטוהן קריגסטע פֿינף יאר ס'איז דא א דיעל פאר דיר און פון פֿינף זיצט מען נאר דרײַ יאר וואלסט שוין היינט געווען אין די גאס וואלסט שוין געקענט כאפן נאך אפאר מיידלעך.

בורא מיני בשמים. אמן. נו, האט דער עולם געהערט? ס'איז פאני וואס? יעצט וויל איך עטס זאלטס הערן נאך א זאך, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט דרור, ער איז דער וואס ער איז א תלמיד פון דעם נואף דעם לעזער בערלאנד, און ער האט געמאכט די אלע שיינע ספרים וואס מ'ליינט איבעראל, ער פארקויפט זייער אסאך קאפיס בגן האמונה אנדערע זאכן, וויל איך עטס זאלטס הערן א דרשה וואס ער האט געזאגט די וואך. יו וואנט טו בי א מען אוו טרוט? א מען אוו טרוט איז וואלקינג אין די מידעל אוו די נייט אין די סטריטס לייק רבי אריה לעוין ענד נאקינג אן דארס ענד לייק די חזון איש ענד אפענינג ענד לוקינג ענד טשעקינג וואטס גאוינג אן אין דיס האוז דו יו ניד סאמטינג פאר פסח נאקינג אן דארס ענד עסקינג וואט דו יו ניד האו קען איי העלפ יו מעקינג פאון קאלס טו פיפל ענד ריביוקינג די טשיפ ריטש פיפל יור סעיווינג יור מאני פאר וואט לאסט דעי אוו יור לייף קען בי וואן האוער פראם נאו. לאסט דעי אוו יור לייף, דזשאדזשמענט דעי פאר יו, קען בי וואן האוער פראם נאו, וואן מינוט פראם נאו, יור סעיווינג יור מאני פאר וואט? פאר יור נעקסט טריפ טו מיאמי? פאר וואט? יו ניד טו העוו מאני פאר די נעקסט טיים יור גאנא בי אין וועגאס? פאר וואט? פאר וואט? יור דזשואיש? יו העוו בראדערס? יו העוו סיסטערס דעט אר אין העל? יו העוו פיפל דעט בינג רעיפד אן דעילי בעיסיס? יו העוו פיפל דעט דרינקינג אלקאהאל עווערי דעי ביקאוז דעי קענאט סטענד די טראומא די סאפרינג די אביוזינג דעט דעי ווענט טרו אין סקול ענד אין היי סקול ענד אין ישיבות ענד אין מדרשות בין רעיפד ביי דער רעבייס אין די מקווה טודעי איי הערד די סטארי די האול פעמילי ווענט סטרעיט טו העל וויי ביקאויז די פאדער וואנטעד טו בי רייטשעס סאו הי סענד היז סאן טו א ישיבה ענד אין די ישיבה סאמאן פלעיד וויט היז סאן גרעיט גרעיט ענד ווען הי טרייד טו טאלק אבאוט איט וויט די טשיף רעביי סאו דעי טאלד הים דעט איף היז גאנע אפען היז מאוט סאו דעי גאנע קיק אלל אוו היז טשילדרען פרום סקול ענד ווען דעט סאן הערד דעט היז פאדער וואז סאו אינסאלטעד אין סקול סאו הי טוק היז קיפא ענד טרו איט טו העל. ענד אפטער הים אלל אוו היז אדער בראדערס ווענט וויט הים סטרעיט טו העל, ענד איי רעדער טו בי וויט דעם אין העל דען אין דעט הארעבל ישיבה, איי רעדער טו הענג וויט דאוס גייס אין העל דען טו לערן אין תורה אין דעט ישיבה, איי וויל נעווער גאנע פוט מיי פוט סטעפ אין דעט ישיבה עווער, נאט אין דיס ווארלד ענד נאט אין די ווארלד טו קאם. און איים גאנע דרינק טעקילא און וואדקא און ספרייט און און און און פעפסי און איים גאנע דרינק וויסקי וויט דאוס גייס און העל און איים גאנע פיל גוד וויט מיי סעלף דעט עט ליסט איי וואס וויט מיי בראדערס אין די עקזייל בתוך עמי אנכי יושבת און נאט גאנע ליי טו מיי סעלף דעט איים לערנינג תורה דו יו נאו די פערפעס אוו די תורה? יו נאו וואי די תורה בין גיווען טו אס? שוין, ס'איז שוין געווארן א מדובר. ברוך השם, קען איך זאגן איין זאך, ס'פארט אזוי גוט, אז כ'זאל נאר נישט געבן אן עין הרע ווי גוט ס'פארט. יעדער רעדט שוין היינט. איך בין געווען דעמאלטס אין ארץ ישראל ביי זיי אין בית מדרש, איך האב געוואלט זאגן א דרשה, איז דער דיין זייער האט מיר געזאגט ער ווייסט ס'איז דא אסאך פראבלעמס, אבער ער האט מורא נאך אזוי צו רעדן ווייל ער איז אין מאה שערים דארט אין די בעק ביי כביש איינס, זיי האבן נאך מורא געהאט, איך ווייס נישט פאר וועם, פארן מלאך המוות, צו פאר די שדים, אבער היינט רעדט שוין יעדער אפן, דאס איז א דרשה וואס ער האט געזאגט אין בית מדרש און ער לאכט שוין פון יעדן, יא יא איך לאך שוין היינט אויך פון ענק. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז עבי בעבי שטיין האט געפירט א הערליכן סדר, זי האט געכאפט פיקטשערס דערפון, זי האט גענוצט קדם גרעיפ דזשוס, זי צו ער כ'ווייס נאכנישט פונקטליך, מ'דארף פרעגן מענדל שטיין, ער זאל ארויפלייגן אויפן סאטמארע האטליין. און זי איז געווען אנגעטוהן זייער נישט צניעות'דיג, כ'ווייס נישט, קען זיין מ'מעג יא מאכן א ברכה ווייל זי איז דאך באמת נישט קיין מיידל, ווער ווייסט, איך בין שוין נישט באקאנט. סא עניוועי כ'האב דיר געוואלט זאגן מענדל שטיין דו לאו-לייף וואס דו ביסט, א שעה איז ער געווען ביזי וואסער א שייגעץ איך בין איך מאך קאליע די יוגענט, אפשר האב איך דיין זוהן אויך קאליע געמאכט צו דיין טאכטער, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס זי איז, עניוועי יעצט עמער גיין ווייטער. וועגן חינוך פון די קינדער, וואס אונז טוהן מיר אויכעט אין דעם, איז אין ארץ ישראל האבן זיך אויך גענומען די יוגנט אז זיי האבן נישט קיין עדיוקעישן, ס'איז געפערליך, איז געווען א גרויסע לאו-סוט ביי חרדים וואס זענען שוין נישט אינטערעסירט צו זיצן אין בני ברק, און זיי סטראשענען די גאווערמענט אז מ'האט צוגענומען אלע זייער עדיוקעישן געלט. די לאוסוט באשטייט פאר וואן פוינט וואן מיליאן דאלערס, צוויי און פופציג מענטשן וואס זענען געגאנגען אין חדרים און אין ישיבות און מ'האט זיי נישט געגעבן קיין עדיוקעישן. יעצט כ'האב געליינט אין אין לאנדן אין צייטונג איז אויך דא די זעלבע, ס'איז דארטן דא אויכעט חברה וואס זענען שוין אראפ פון וועג, זיי האבן שוין נישט קיין מורא פאר קיינעם, און למעשה סוען זיי יעצט די ענגלישע גאווערמענט אויכעט. דעטס איט. כ'האב ענק געזאגט, יעדע זאך צרת רבים חצי נחמה, עטס האטס געמיינט עטס עטס קענען אנגנב'ענען און אנגנב'ענען און אנגנב'ענען, עט די ענד אוו די דעי גייט עטס ענק אויסלערנען א שיינע נייע מעשה. וואס גייט עטס ענק אויסלערנען? מען גייט ענק סוען רעכטס און לינקס, און עטס עטס אנהייבן צו באצאלן א פרייז. ווייל די מין ווייס צו טון פאר אראבן און נאכדעם גיין סטראשען מיט אהער מיט אהין און עטס זענטס גוט מיט די פאליס עטס זענטס נישט גוט מיט קיינעם עטס זענטס געווען אמאל גוט עניוועי ס'איז לעבעדיג געווארן אין לאנדאן האט מען אויך געזאגט אז עס ווארפט מען ארויס פון די פרייוועט חדרים לייגן זיי קינדער אין די גאס און די גאווערמענט האט געזאגט אז זיי מוזן אריינעמען האבן זיי געמאכט א פייט זיי האבן גענומען גרויסע לויערס און די גאווערמענט האט געזאגט עטס אדער נעמטס עטס אריין אדער נישט דא קיין פרייוועט סקול דעטס איט. וואס האטס עטס געמיינט? די גאווערמענט נעמט אריין יעדן מענטש אין סקול, אפילו ער האט פראבלעמס, אפילו ער איז פון א דראג עדיקט משפחה, אלעס, זיי האבן סייקיאטרי מיט העלפ, און אונז פארלאנגן מיר די גאנצע צייט, איך פארלאנג א לאנגע צייט שוין, אונז וויל מיר דאס האבן אין אונזערע חדרים, איי קיינער וועט נישט גיין צום סייקיאטריסט וועגן די מעדזשיק ווארד שידוכים, היינט לאכט מען שוין פון דעם אויכעט, די אלע אונגערישע זאכן, דאס שטארבט אפ צוביסלעך, ס'איז ממש א נחת, וועט מען נאכאמאל האבן א נארמאלן כלל ישראל, כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז געקומען יעצט א יום טוב ווי פסח. עס איז געווען זייער אסאך מענטשן, מען האט זיך שווער איבערגעארבעט, אסאך מענטשן קומען אויף געסטעריי, קומען אינלאס, שמינלאס, מען קומט איידעמער, מיט אלעם, יא, איך זאג אייביג אזוי, אויף צו העלפן איז נישטא קיינער ווער ס'זאל העלפן, ס'קאלט איינער ארויף א שוויגער אמאל און זאגן אפשר קען איך עפעס העלפן, איך גיי קומען מיט זעקס אדער זיבן קינדער, נישטא ווער ס'זאל דאס טון, אבער יעדער קומט אן צו פרעסן פונעם גרייטן, ס'זיך אלטע מענטשן. און איך זאג בכלל, מענטשן לייגן זיך אן אויף עלטערן, איך האב ענק שוין געזאגט אמאל, עלטערן באקלאגן זיך, זיי האבן אויכעט א לייף טו ראן, זיי האבן זייערע אבליגעישאנס, זיי האבן זייערע אבליגעישאנס צו גיין אין מקווה אויכעט, איז דא פינף קינדער האבן חתונה געהאט, איז יעדע נאכט קומט אן אנדערע קינד, און שבת קומט דאך די שנה ראשונה, איז ווען זאל די פרוי קענען גיין אין מקווה, זי מוז זיך אנטשולדיגן פון איך מוז יעצט לויפן אין מקווה, אזעלכע חאזעריי וואס דא גייט פאר, מען לייגט זיך אן אויף עלטערן, עניוועי, האט יעדער געהאט. קאָבאַלד מיט שמאָבאַלד. ס'איז געקומען נאָכן סדר. יעדער איז געווען מיד. די פֿרוי איז געווען מיד פֿון צוגרייטן. דער מאַן איז, ער האָט דאָך געזאָגט, אַצ"ך עד"ש פֿענע נישט. האָט דאָך אים אָנגעכאַפּט דעם פּאָף. סאָ ווער זאָל אַראָפּנעמען די אַלע דישעס? ווער זאָל דאָס אויסוואַשן? ס'איז נישט דאָ ווער ס'זאָל טאָן. איז געגאַנגען איינער, וואָס ער הייסט יאָשע. יאָשע? ס'איז דאָ יאָשע אַ נוצרי. איז דאָ יאָשע איינער, ער מאַכט פּלעסטיק. ס'איז נאָכגעמאַכט פּונקט ווי קאָבאַלד און ווי די טייערע דישעס. בין איך געגאנגען ערב יום טוב קויפן ווייל איך האב דאס אייביג גענוצט, איך פלעג נוצן נארמאלע פלעסטיק פלעיטס, איך האב נישט געהאט קיין פראבלעם אויב איינער פון מיינע קינדער אדער פון די איידעמער וואלטן געזאגט זיי קענען נישט עסן אין א פלעסטיק פלעיט וואלט איך זיי געזאגט יו אר וועלקאם דיר צו ברענגען אן אייגענעם טעלער און נאכדעם זאלסטו עס אויסוואשן, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך גיי נישט מאכן משוגע דאס גאנצע הויז, טאמער איינער האט חומרות צו משוגענע זאכן צו לכבוד יום טוב מוז ער האבן אן אונטער טעלער מיט אן אויבער טעלער, איז למעשה איז דא די דא דא כ'ווייס דא. אויף ראטלידזש סטריט, איך דענק נישט וויאזוי ס'הייסט, א גרויסער האלסעיל סטאר האט פארקויפט די דישעס, הע ס'האט אויסגעזען רויעל קינגלי, אפילו ביי די מלכה אין ענגלאנד נישט געווען אזוי קעניגליך דער טיש, און וואס האט מען געטון? מ'האט גענדיגט אריין גראד אין גארביטש, איך פלעג אייביג נוצן פעיפער פלעיטס פסח, ווייל איך האב געטענה'ט אז געבראקטס איז אויכעט נאר ביז אַכצן מינוט, און מ'קען נישט אבאכט געבן א קינד זאל נישט אריינלייגן אביסל מצה און אין מויל כאפט זיך אריין מצה, משל. ס'איז דא פלעצער וואו מען עסט מצה, מען האט געענדיגט עסן וואשט מען זיך אויס דאס מויל און נאכדעם עסט מען ערשט פיש מיט זופ מיט פלייש וואטעווער איט איז, מען קען דאס נישט איינפירן איבעראל, איז ביז אַכצן מינוט איז דאך נישט געבראקט, סא אז דו עסט די פיש לאמיר זאגן דויערט נישט אַכצן מינוט, אדער לכתחילה גייט מען נישט בראקן אבער ס'מאכט זיך דאס אייביג טרעפן ברעקלעך, פלעג איך דאס אייביג נוצן, יעצט האב איך געזען. סלתה משמנה פון די ווילימסבורגער אינגעלייט, די גרויסע גבירים, כ'האב געזען דארטן די פרויען וואס זיי גייען, ס'הענגט פון זיי אזויפיל דזשולערי מיט אלעם, זיי האבן זיך נישט געשעמט, זיי האבן געקויפט פון יאשע, און די יאשע דאס איז אזא קאמפעני וואס מען ברענגט אריין אזאלכע נאכגעמאכטע דישעס, א מחיה צו קוקן דערויף, זעט אויס ווי עכט, ס'איז YOSHI, איך בין זיכער ס'איז דא נאך אזאלכע קאמפעניס, סאו דאס אונגערישקייט. גייט שוין אין דר'ערד עניוועי, דאס האט עטס געדארפט לאזן ביי היטלער'ן און אויף יענע זייט וואסער, אז מ'האט מיטגעברענגט איך בין א אונגערישער און איך בין א א נגיד'יסט און איך בין איך בין איך בין, דו ביסט גארנישט, דו ביסט א דר'ערד ליגער, ביסט אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, דו קומסט פון א טיפה סרוחה פון דעם זעלבן שכבת זרע וואס יעדער קומט, אלע זעמער די זעלבע, די ב. מ'קומט פון דעם זעלבן טיפה שכבת זרע סרוחה, און ברוך השם אבי דער עולם כאפט שוין, ס'איז צו צונישט גיין די זאכן. איז די זעלבע טאָכעט אין סקול, אַז אַ מאַמע טוט האָבן אַ קראַנק קינד, זי איז די שידוכין פֿון שידוכים. טוסט עניוועי נישט קיין שידוך, טאָמער געסטו נישט קיין העלפּ, סאָ סטרעיטן אַוט, און ברוך השם, מע ערלעדיקט עס. ס'גייט צוביסלעך. ע ה, יו דאָנט סי איט עוורי דעי, באָט איטס גאָאינג אָן די רייט דירעקשאָן, ברוך השם. יעצט, כ'האָב באַקומען אַ סך שקויעכעס פֿון קענאַדע. מע האָט געכאַפּט עפּעס איינעם, וואָס ער האָט געוואָלט פֿאַרקויפֿן חמץ אום פּסח. מע האָט אים צוגעשפּאַרט, און זיי זאָגן, אַז מײַן בלאָג איז דער איינציקער, וואָס ס'קען ריטשן דעם היימישן עולם רייט-עוועי. און זיי האבן מיר מורא'דיג באדאנקט, אבער כ'האב אים געוואלט זאגן, די גאנצע השגחה אינדוסטרי איז דאך אזוי אין דער ערד, אזוינפיל בלאף דא אין דעם, שטעל דיר פאר אין ארץ ישראל האבן זיי ארויסגעגעבן די בית דין פון די עדה החרדית, אז זיי האבן א יצור מיוחד כשר לפסח בהשגחת בדץ בית יוסף, און ס'שטייט ללא חשש קטניות. ס'האט נישט קיין חשש קטניות ווייל די ספרדים עסן דאך קטניות, שרייבט ער, ווען האט עס נישט קיין חשש קטניות? לאוכלי קטניות בלבד, די וואס עסן קטניות, פאר די איז נישט דא קיין חשש קטניות, נו אז זיי עסן קטניות איז דאך זיכער נישט דא קיין חשש קטניות, דאס איז דאך דאס לצנות, כ'בין אמאל געווען דאון סאוט, איך דענק אפילו נישט וואו, געווען עפעס א קען, אז מ'האט פארקויפט קענס אין א סופערמארקעט, כ'בין אריינגעגאנגען, ליין איך. וואס עס שטייט דארטן כשר למהדרין כמבואר דארטן ביי די תשובות פון ר' עובדיה יוסף אין די תשובה, האב איך אראפגעריסן א לעיבל און בין אהיים געקומען, איך האב נאכגעקוקט וואס שטייט דארט אין די תשובה, שטייט דארטן אז ר' עובדיה זאגט אז דאס איז זיכער נישט כשר, ס'איז א ליצנות. ס'איז געווען דא א איד, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז א שוכן עפר און ער האט שוין מסתם גוט אפגעפאלגט, ער איז געווען א פאפא תלמיד, ער האט געגעבן, ער האט געהאט א פעקטארי, מ'האט געמאכט כשר'ע פראדוקטן, און מ'האט אים געכאפט. איז געגאנגען דער רב המכשיר, האט אראפגענומען דעם הכשר. ס'איז אמאל נישט געווען אזא זאך, איינער האט אראפגענומען, דער צווייטער האט צוריקגעלייגט, מילא מ'האט אראפגענומען, איז יענער געווען פסול אויף אייביג. בקיצור, איז ער געגאנגען צום פאפא רב, האט געזאגט ער טוט תשובה, ער'ט קיינמאל מער נישט טון קיין דריידלדיגע זאכן, און דער רבי זאל אים געבן א הכשר. זאגט דער פאפא רב, איך געב נישט, מ'האט דיך געכאפט. און יענער בעל מכשיר, געווען גאר א חשוב'ער רב, א מכשיר, איך מיין אפילו אז ס'איז געווען ר' יונתן שטייף זכר צדיק לברכה האט ער געזאגט איך געב נישט, מ'האט דיר געכאפט געב עס אויף, קיצור איז געגאנגען דער איד און זאגט פארן פאפא רב ווייסטו וואס רבי געב מיר א צעטל אז דו געסט מיר נישט קיין הכשר, פרעגט ער אים צו וואס פעלט דיר דאס אויס, זאגט ער רבי דער עולם איך דארף נאר האבן דעם רבינ'ס לעטערהעד, דער עולם איז נישט אינטערעסירט וואס דארט שטייט צו איך בין א צדיק צו נישט צו ס'איז כשר צו נישט, געב מיר נאר דעם לעטערהעד און איך וועל שוין מאכן פון דעם גוט, דער פאפא רב האט עס אייביג נאכפארציילט. וואס אין אמעריקע איז א הכשר? דער מאגרעווער, ער געט א הכשר און יעצט זאגט ער א גאנצע דרשה וועגן יום טוב, וועגן הכשרים. ביסט דאך א לאו לייף. דו ווייסט דאך אז דו ביסט געווארן נאר וועגן דעם דער רב המכשיר, ווייל דער וואס האט געהאט דעם הכשר פאר דיר האבן מיר אונז אים געטרייבעט אז ער טאר נישט געבן א הכשר אויף סטראבערי ווייל ער זאגט אליינס אז ס'איז פול מיט ווערים, מילא טאר ער נישט געבן אויף יאגורט און אויף אייזקרים. איז געקומען דער מאגרעווער, געזאגט כ'האב מיט דעם נישט, געב מיר דעם טשעק, איך וועל דיר געבן א הכשר. און ער איז באגלייבט ביי אונז. ס'איז דא יעצט א דאקומענטרי אויפן טעלעוויזשן וועגן די טשעינדזשעס פון דזשערזי סיטי, מ'ווייזט ווי עס דרייען זיך שוין דארט חסידים, און ס'קאסט נאר צוויי הונדערט טויזענט דאלאר א הויז, ס'איז אלטע חורבע שארבעס, און דו ביסט אין נאו מענס לענד, די שווארצע דארט קוקן אונז אן מיט בלוט, און זיי ווילן אונז ארויס פון דארט, און זיי שרייען, אזוי מ'גייט אריינלייגן מיליאנער, מיליאנער, מיליאנער, נאכאמאל אין נאו מענס לענד. דא זעה מיר אונז נישט דא קיין מנהיגים, מ'דארף גיין צוויי טריט פאראויס, דארף זיך באזעצן אין שענערע שטעט, אין בעסערע געגנטן, מער אין רורעל עריעס, און מ'עט דארט מאכן תלמוד תורה'ס און ישיבות, איך זעה נישט נאכאמאל וואס געט דיר ווילימסבורג, וואט איז איט גיווינג יו? סאו ס'עט יעצט נעמען נאך צוואנציג יאר א פייט מיט די שכנים ביז מ'עט אויסקויפן נאך און נאך און נאך, דערווייל עפענט זיך בלומינגבורג אויכעט, און עס וועט זיך ווערן א צעלאזעניש, איבעראל וועט בלייבן אפאר אידן, און איבעראל וועט עס אויסזען אזוי ווי ס'זעט אויס אין פאר ראקעוועי, איך געדענק וויאזוי ס'הייסט פונקטליך, אזוי גייט עס אויסזען, ס'וועט קומען אפאר מענטשן, און יעדער וואס האט געקויפט עט בלייבן סטאק דארטן, און דו ביסט אאוט אוו טאון, ענד נאובאדי קעירס פאר יו. און בפרט נאך האב איך שוין געזאגט אין ניו דזשערסי די העכסטע טעקסעס וואס ס'איז דא אויף ריעל עסטעיט. יעצט דא איז דא א דרשה פון דעם איל המשולש פון דעם גרויסן פעיקער, דער באקאנטער בעיקער אהרן טייטלבוים. דער געט דאך אונז נבילות וטריפות, דער האט נישט קיין מורא פאר גאט. ער האט אבער א פראבלעם אז מען זאל ביז דריי טאג נישט קויפן גארנישט פון די בעיקערי ווייל ס'איז חמץ. ס'הייסט א בעיקער א פעיקער. וואס איז דער גדר פון דריי טאג? מה נפשך? האסט א פראבלעם מ'טאר נישט פארקויפן חמץ גמור? נו, אלע בעיקעריס פארקויפן היינט חמץ גמור, אלע האבן די טייג גרייט אז מ'זאל שוין קענען גראד נאך יום טוב מאכן פרישע פיצא מיט אלעם, אלע האבן זיי די טייג שוין גרייט. כ'האב געזען אפילו אז אין לאנדן איז דא אזאלכע צעטלעך אז מ'קען באשטעלן לכתחילה ביז צוויי שעה נאכן זמן זאל עס זיין ביי דיר דעליווערט. יעצט, האסטו מורא אויף פארקויפן חמץ גמור? איז דאך דריי טאג נישט קיין שיעור, ווייל אין יעדן וועירהאוז איז שוין דא אויף א האלב יאר חמץ גמור, קוקיס מיט די אלע זאכן, אין אמעריקע פארלאט מען זיך נישט דאס וואס מען עסט מארגן אז מען דעליווערט נעכטן, דאס איז שוין אלט חדשים אין וועירהאוזעס און סטארעדזשעס און איבעראל. סאו האסטו א פראבלעם ווייל מען טאר נישט פארקויפן חמץ גמור? האסט צו זאגן מען זאל אויפהערן צו עסן חמץ גמור אין אמעריקע? נישט דא די קאמפאני וואס האט נישט קיין חמץ גמור. און נאכדעם איז אזוי, ווילסטו מאכן חוזק פונעם פארקויפן חמץ גמור, קענסטו מאכן חוזק, יעצט מאכסטו חוזק פון שלמה המלך אויך, דיין שטייט אז ער איז געווען השם נתן לחכמת שלמה ער איז געווען חכם מכל אדם, דא דא אפאר רבנים אין ווילימסבורג וואס זיי זאגן אז סהייבט זיך נישט אן, ער האט געמאכט אן עירוב וואס מטאר נישט. פארוואס? ווייל זיי קומט אויס אז די רבי זכרונו לברכה מיט א מעשה א בוידעם ווייסט נישט די רבי זכרונו לברכה קיין בטלן איז ער נישט געווען אונז האמיר אים געקענט און ער האט געזעהן אז מען טראגט אין די אלע פאבליק סוכות מען האט אים אפילו אמאל געזאגט אז ער זאל פירן טיש אין די פאבליק סוכה האט ער געזאגט פאר א דזשאוק איך וויל נישט וואס יענער האט איבערגעלאזט ביינער אויפן טיש איך וויל נישט דארט פירן טיש סאו די מען נו עווריטינג די מען וואזענט סטופיד ער איז געווען א שרוד חברה מאן און אז ער האט געלאזט האט ער פארשטאנען אז מען דארף עס האבן די רבי האט מיר אמאל געזאגט. איך וויל נישט ארויסקומען אז מ'מעג טראגן אפיציעל מיט אן עירוב, ווייל וויבאלד ר' משה האט דאך געהאלטן אז מ'טאר נישט, וועט מען זאגן וויבאלד ער איז א ליטוואק און איך בין א חסיד איז וואס ער זאגט זאג איך פארקערט. ממילא האט ער נישט געוואלט. אבער צו ער האט געהאלטן אז מ'מעג צו מ'טאר נישט, ער האט נישט געהאלטן אז מ'טאר נישט, ס'הייבט זיך נישט אן. נאר ס'איז דא חברה וואס ווילן די דזשיהאדס, די אזוי ווי ביי די אראבער ווילן מאכן רעלידזשען זאל זיין. כפי' דתי מען זאל יענעם קענען צווינגען און מען זאל קענען ארויסווארפן די קינדער, ממילא דרייען זיי אן אז די רבי האט געהאלטן, ער האט יא געהאלטן, ער האט נישט געהאלטן. ס'איז געווען איין יאר וואס מען האט גענומען מצות אין אריזאנע און די רבי האט געגעסן דערפון, ס'הייסט ס'איז לויט דעם אז אין אריזאנע זענען חמצ'דיגע מצות, נו האט די רבי געגעסן חמץ אום פסח? ווער ווייסט אז ס'לוינט זיך ענק צו זאגן אזוי, טוטס דאס אויך זאגן, עטס האטס דאך קיין דרך ארץ פאר דעם איד עניוועי נישט געהאט קיינמאל. יעצט ווידעראום אז מען מעג פארקויפן חמץ גמור, נו וואס עפעס דריי טאג, וואס איז די דריי טאג? כ'ווייס ביי א קבלת התורה איז געשטאנען והיו נכונים ליום השלישי, וואס איז די דריי טאג? תירוץ איז ער איז א פעיקער א בלאפער און ער וויל באהאלטן זיינע טרייפענע פליישן וואס ער פארקויפט, קומט ער ארויס ווי א פרומער, ער האט אפילו מורא נאך פסח אויף חמץ שעבר עליו הפסח, וואס? און מיט אלע יארן האט מען פארקויפט חמ. חמץ בעין, בפרט נאך וואס ס'איז געווען א הפסד מרובה האט מען עס זיכער פארקויפט. כ'האב יעצט גערעדט מיט א מורה הוראה פון ליובאוויטש זאגט ער ביי אונז איז מען מהדר צו פארקויפן חמץ גמור, פרעג איך אים פארוואס זאגט ער פאר צוויי טעמים, איינס איז ווייל איך ווייס נישט צו די סטאר קיפער האט עס געהעריג פארקויפט, ס'מאכט אסאך סענס. כ'האב דאס געזאגט נאך פאר פסח אין איינע פון די דרשות, דאס וואס מען פארקויפט אליין ווייסט מען זיכער ס'איז געווארן פארקויפט כדת וכדין, און די צווייטע זאך איז ווייל טאמער דו האלטסט נישט פון די מכירה קענסטו גארנישט פארקויפן. ווייל דו מאכסט חוזק פון דיר אליינס, דא פארקויף איך יא, דא פארקויף איך נישט, חמץ בעין פארקויף איך נישט, נישט בעין פארקויף איך יא, וואס קטניות פארקויפסטו? דאס איז די דזשאוק? סאו אין חב"ד איז מען זיך נוהג דווקא צו פארקויפן חמץ גמור אויכעט, פארשטייסט? איי מ'קומט אריין מיט א נייע זאך דריי טאג. און דאס איז וואס כ'האב נישט ליב, מען קומט אן מיט די ליצנות, און די ציונים און די מאכן קאליע, נע נע די ציונים מאכן שוין גארנישט קאליע, דאס איבעריגע האט שוין סאטמאר קאליע געמאכט. יעצט סרול האגער פון ארץ ישראל. דאס איז נישט דער מצרי האט געזאגט א מורא'דיגע שיינע דרשה פסח שבת פסח אז עס הייסט שוין נישט געווען פסח שוין געווען נאך פסח נאר על אפם ועל חמתם. האבן זיי געמוזט האלטן אן עקסטערן טאג און זיי האבן נישט געהאט וואס צו עסן, זיי האבן געמוזט עסן פסח'דיג. עניוועי, האט ער געזאגט א דרשה אז מען שטופט זיך אין די מצה בעיקעריס און ס'טוט זיך אן איבערקערעניש דארטן און ס'איז נישט קיין צניעות מענער פרויען, זעהר פיין געזאגט. כ'האב הנאה. זייער פיין. און אהרן טייטלבוים פון פון מאנרא האט אויך געזאגט אזא דרשה אז דריי טעג טאר מען נישט קויפן ווייל מען שטופט זיך, אבער ער האט געטענה'ט אלס הלכה, נישט ווייל מען שטופט זיך און ס'איז נישט צניעות'דיג, ישראל האגער פון ארץ ישראל האט געזאגט אז ס'איז וועגן צניעות, און ער טענה'ט על פי הלכה. יעצט כ'האב געוואלט נאר צולייגן א קלייניקייט צו ביידע. איך שריי דאך דאס שוין אסאך יאהרן אז מען פארפרירט די חמץ און מוצאי יום טוב האט מען רעדי וואס צו עסן און דאס איז נישט אויסגעהאלטן. יעצט כ'האב נאר געוואלט צולייגן אז יעדן מוצאי שבת איז די זעלבע זאך, די רבנים ווייסן דאס אויך נישט, יעדן מוצאי שבת איז דא אין אלע סטארס פרישע בילקעס, ס'איז דא אזוי האלבע לבנות, עס איז דא געפלאכטענע קיישעלעך, ס'איז שוין אלעס געפלאכטן, יעצט ביז בערך א האלבע שעה, דריי פערטל שעה, נאך רבינו תם איז דאס שוין פערטיג, ווייל דאס נעמט נאך צייט ביז מען דעליווערט עס און ביז ס'קומט אן אין סטאר. איז במילא האב איך דא א מורא'דיגע קשיא צו פרעגן, איך כאפ אן די בעיגעלס, און קיין בהמה בין איך נישט, און איך זעה אז דאס איז שוין דריי פערטל אויסגעקילט, ס'איז נישט הייס יעצט ארויס פון אויווען, הווי אומר אז מען האט עס געמאכט אדער פאר שיטת רבינו תם, אדער פאר שיטת הגאונים, אדער פון פלג המנחה, הייסט דאך שוין נאכט. דאס האט מען געמאכט שבת נאך פלג המנחה, קיינער זאל נישט איינרעדן אז ס'איז נישט אזוי, און פארוואס איז מען נישט מוחה אויף דעם? וואס חילול שבת איז א קלענערער איסור ווי חמץ אין פסח? מיין וואס וואס וועם פאפט עטס דא? אהרן האט געשאסן דעם ספוטניק יעצט? ער דארף זאגן אז דריי טאג נאך שבת זאל מען נישט קענען עסן פרישע חלה אויך נישט און קיין פרישע זעמל און קיין פרישע ברויט? ווי איז די השגחה אז ער זאל נישט האבן א קאנטראל אויף זיין סטאר אויף זיינע סטארס, די בעיקעריס מיט אלעם, אז מען זאל וויסן ווען מען גייט אריין פאנטשן א קלאק, און ס'זאל זיין שוין לאנג נאך שיטת רבינו תם. דריי טאג טאר מען נישט עסן? איך מיין אז דריי חדשים זאל מען נישט עסן, אזוי ווי אינדערהיים האט מען זיך געפירט אז ביז שביעות האט מען נישט געגעסן פרישע ברויט מיט חלה. יעצט אז דו'סט זען קליפס מוצאי שבת אין בני ברק ווי מען לויפט כאפן די פרישע ברויטן, וועסטו זען די זעלבע נישט צניעות, סאו דארף מען זען אז מען זאל אסר'ן מוצאי שבת אויך צו לויפן צום בעקער. יעצט זאליק האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם אלעם, דער עיקר איז ער געטראגן אפאר מיליאן דאלער אויף ארץ ישראל און די סיקריקין אוזנים זיין רבי, דאס איז אלעס וואס ער איז אינטערעסירט. יעצט אהרן דיך וויל איך פרעגן א שאלה אין פאבליק, ס'דא דא א איד קאהן בוטשער, פאר פסח איז געגאנגען איינער און ער איז געגאנגען שחט'ן דארט, איך בין מיט אים געווען דארטן, נישט ממש אינעווענדיג אבער כ'האב געפאלאוט, כ'האב געפאלאוט אז ער האט גע'שחט'ן פֿינף און דרײַסיק טשיקנס, און אכט אדער ניין טשיקנס זענען געווען טרייפע מיט לעכעריגע קישקעלעך, און מ'האט עס באלד געווארפן אין גארביטש קען, איז ווער ס'קען אביסל מאטעמאטיק, רעדט מען דא פון פֿינף און צוואַנציק פראצענט טרייפע, גיוו אר טעיק. כ'האב געוואלט וויסן אויב פֿינף און צוואַנציק פראצענט איז טרייפה, וויאזוי האסטו נאר כשר'ס? ביי דיר ווערט געבוירן נאר כשר'ס? זאג, דו ווילסט אונז טאקע ארומחידשן אז דו ביסט דער גרויסער צדיק און דו געסט נאר כשר'ס? און דו ווילסט אונז ארומחידשן אז דיינס הייסט שחיטה מהודרת? דו ווילסט אונז ארומחידשן אז ס'איז דא איין איד וואס עסט היינט כשר פלייש אין די וועלט? ער האט א פראבלעם מיט א זאך וואס ס'געשעהט איין מאל א יאר, חמץ אין פסח, דו פארקויפסט דאך אונז נבילות, טריפות, מאסקאווי דאק און ווער ווייסט וואס נאך דו פארקויפסט, פאר פורים איז געווען כשר'ע קאטשקעס, אזוי געווען עדווערטייזט, סאו אונז האמיר א פראבלעם מיט דיין שחיטה אויכעט, מ'האמיר א פראבלעם מיט יעדע זאך ווי דו געסט א הכשר און ווי דו האסט אריינגעלייגט דיינע לאבעס, יעצט איין שלעכטס פארדעקט נישט דאס אנדערע, מ'דארף ביידע פארעכטן. אבער דו דארפסט אראפקומען פון דעם ווייט הארס וואס דו האסט, דארפסט נעמען דעם הירש און זאגן אונז זעמיר אויס שותפים, און מאך א באמת כשר'ע בוטשער סטאר, אבער וויאזוי ס'איז יעצט לאזט אונז איבער אין א חורבן. די וואך איז געגאנגען, שוין אפאר וואכן האט מען געליינט פרשת אחרי אחרי, דא די באקאנטע קריאה פון ואת זכור לא תשכב משכבי אשה, שוין אפאר וואכן גייט עס אן, מען ליינט עס נישט, אבער מען ליינט פרשת אחרי, און מען האט אונז געגעבן א פסח, און פסח איז א זמן פון השפעות טובות, די ביזת הים, דאס אלץ פרנסה, שביעית פסח מסוגל צו פרנסה, ס'אלץ טאמער מ'איז אפגעהיטן מיט דעם וזכר לא תשכב משכבי אשה, טאמער נישט חלילה איז עס א גרויסער חרבן, און דער אייבישטער וועקט אונז יעצט אויף, דער עולם האט נישט קיין פרנסה, די רענטס הארגענען אוועק, דער אייבישטער וועקט אונז אויף. רבותי, מען דארף זייער וואטשן וזכר לא תשכב משכבי אשה, מען גייט יעצט אריין אין קעמפ, און קעמפ איז א מעשה פון מנהלים מיט מחנכים, מען האלט אין איין כאפן, מען ווארפט ארויס, מען סוט יעצט עטליכע קעמפס, מען דארף מאכן אין אלע קעמפס זאל זיין אן איינגעשטעלטער וואס עס זאל נישט מורא האבן פאר די קעמפ, און דער מענטש זאל באקומען געלט משל ציבור נישט פון די קעמפ, זאל באקומען א באנגעלאו, און אז א קינד האט א קאמפלעינט זאל מען גראד קומען צו אים. און ער זאל גראד קאלן ניין וואן וואן, מ'עט עס מערטשעם האבן, ס'עט קומען אויף דעם אויך, איך ארבעט ביי די גאווערמענט אז דאס מוז זיין, מ'האט אסאך זאכן איינגעפירט אז ס'מוז זיין א רעדזשיסטערד נורס, און אין גרעסערע קעמפס מוזן זיין אנדערע זאכן, צוביסלעך גייט עס, מ'עט דאס אויכעט אריינברענגען מיט די צייט, אוי ואבוי עט זיין די קעמפס וואס וועלן האבן מאלטי מיליאן דאלער לאוסוטס. וועגן דעם בעט איך יעדן טאטן, דו גייסט איינשרייבן דיין קינד, מ'געט דיר דאך נישט ביליגער עניוועי, מ'רייסט דאך פון דיר אראפ די זיבעטע הויט, זאג זיי איך וויל וויסן אויב ס'איז דא א קאמפלעינט ווער איז דא אן די פרעמיסעס טווענטי פאר סעווען מען זאל קענען מאכן א קאמפלעינט יעצט דער וואס ס'נעמט אן אזא דזשאב זאל וויסן אז אויב ס'געשעהט אן אטעק פרייטאג צו נאכטס איז נישט דא קיין שבת די שבת איז נישט דחויה נאר הותרה מען מוז שוין קאלן די פאליס און שוין איינזעצן דעם וואס האט עס געטון ווייל דאס איז דאך ארגער ווי א פיקוח נפש און איך הייב אן צוביסלעך איך ארבעט שוין אויף דעם איך ארבעט ביי די רעגירונג שוין אפאר יאר און ס'וועט קומען צו דעם. אונז וויל מיר האבן א מענטש אן די פרעמיסעס וואס עט גראד קאלן די פאליס, למשל דוד ראזענבערג דער וואס ער פירט די סאטמארע קעמפ למשל האט ער שוואגערס, דעם וואלנער א חזיר פון חזיר לאנד, וועגן דעם האט ער נעבעך נישט קיין קינדער, מען דארף אים אויסלערנען מען דארף וואוינען מיט א ווייב און נישט מיט בחורים, און די גאנצע משפחה ארום און ארום חזירים. און די חברה גייען אונז פירן קעמפס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז יעצט אוועק פאר יום טוב איינער פון די רייכסטע אידן אין אמעריקע, ער הייסט גארפונקל, געגעבן צדקה, ער געגעבן פאר בעלז, ער געגעבן פאר אסאך מוסדות התורה, איז אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט, כ'האב געזען אז דוד אבוחצירא איז אים אויך געגאנגען געבן דעם לעצטן רעספעקט, מיט דעם ווינדער איך מיך, צו די אלע ספרדישע בעל מקובלים חכמים וואלקן קראצער שטערן זעער, צו די גייען דאך נאר ארעמע לייט. אזא פייוויש מענדלאוויטש ער געוואלט גרינדן אין בארדיטשוב האט ער געוואלט גרינדן, איז ער געלאפן צו די ספרדישע בעל מקובלים, אבער א נארמאלער מענטש וואס ער האט אזויפיל געלט, ער האט דריי פוינט פינף ביליאן דאלערס, גייט צו די וואלקן קראצערס? צו די לבנה קריכערס? צו די חוזה בכוכבים? ס'איז זייער זייער פאני די גאנצע סיטואשען, און נאכדעם האב איך ענק שוין געזאגט א כלל און כ'על עס איבערזאגן. ביי אונז זענען ליידער אלע גרויסע רבנים גרויסע נואפים, זיי וואוינען מיט די טעכטער, זיי וואוינען מיט שוועגערן, זיי וואוינען מיט וועם ס'לאזט זיך, זיי וואוינען מיט בחורים אין מקווה, אבער די ספרדים איז נישט קיין סך בעסער, זאלט נישט מיינען. יעצט אויף דוד אבוחצירא האב איך נישט געהערט קיינמאל גארנישט, אבער ס'איז געווען איינער אין באר שבע וואס מ'איז געפארן צו אים, פורים האט מען נאר אריינגעלאזט פאר הונדערט טויזענט דאלער, מ'האט זיך אראפגעזעצט ביי אים, דער סוף איז געווען איינער האט אים געשטאכן. ווער ס'געדענקט זיין היסטערי, ס'געווען צוויי פרויען אין באר שבע וואס האבן געזאגט אז ער האט מיט זיי געהאט א סעקשועל אפעיר. סא עטס מיינט ס'האט זיך אנגעהויבן ביי לייזער בערלאנד? נעה, ס'איז איבעראל די זעלבע, איטס אלל אווער די סעים. און איך זאג נאכאמאל פארן עולם, עטס האטס נישט וואס צו זוכן ביי די בעלי מקובלים, זיי זענען רייכער. פון רוב כלל ישראל. ס'איז געווען אין פארבס פאר א יאר מעגעזין איז געשטאנען די אבוחצירא פעמילי ווערט הונדערטער מיליאנער דאלער, ס'איז געשטאנען אז דער בעלזער רב איז ווערט צוויי הונדערט און פופציג מיליאן דאלער, אלרייט די בעלזער חסידים זאגן אז דאס איז נישט זיין פערסענעל עסעט דאס איז די בנינים, אבער דאס אינטערעסירט מיך נישט, די אבוחצירעס האבן נישט קיין בנינים אויך נישט, זיי האבן דארט עפעס א קליינע ישיבה האט ער דארטן און זענען ווערט אין די הונדערטער מיליאנער דאלער, איז לאמיר זאגן ער איז נישט קיין נואף, לאמיר זאגן ער האט נישט געטון זנות. אבער כלל ישראל איז דאך אזוי געבראכן, ס'פעלט דאך אויס אזוינפיל געלט, וויאזוי מעגן זיי אוועקלייגן אזוינפיל מיליאנער דאלער? און דאס דארף זיך דער עולם וואטשן, די רבנים, די רעבעס, די חכמים, די וואלקן קראצערס, די שטערן זעערס, די האבן אונז טיף טייער, דעי העוו נאו פילינג טאורדס דזשואיש פיפל, זיי פאקן אן זיך זייערע געלטער, זאגן צו ברכות און ישועות מיט רפואות, און ס'איז אלעס פאלש. ס'איז גארנישט ווערט. און פארשטייט זיך די חסידישע רעביס איז אויך די זעלבע. זיצט אזא סרול הגר המצרי פון ארץ ישראל און נעמט ביין עולם גרויס געלט און ער האט א קאסע און די קינדער שלאגן זיך שוין און ס'טוט זיך שוין. בסך הכל נעכטן האט מען אים געהאלטן פאר א צוריקגעבליבן קינד. דער אייגענער טאטע האט אים נישט געטראסט אז ער זאל זיין רב פון שיכון וויזשניץ. און היינט איז ער דער צדיק הדור. כ'האב אמאל געשריבן א בריוו פאר מיין קאזין חיים משה פעלדמאן כ'האב אים געזאגט מאכסט דיך משוגע דו ווילסט אריינלייגן סרולן האגערן ווילסט ארויסנעמען מענדעלען זאג איך אים דו ביסט דאך אן אייניקל פון ר' יודל לעבער מיש דיך נישט אין די זאכן לאז ר' משה'לע זאל פירן זיין גארביטש אליינס וואס טוסטו דאס דו האסט דיינע אייגענע פראבלעמען דו האסט איין זון וואס האט מאלעסטעד קינדער און מ'האט אים געוואלט אויפפיקן אין לאנדאן טו א טובה סטעי עוועי פון דעם גארביטש. פרעג איך אים יעצט, ס'איז שוין דורך די מלחמה, ער האט געווינען, סרול זיצט אויפן טאטנס בענקל, אויפן שיסטער בענקל ווי רבי חיימ'איל פלעגט עס רופן, וויל איך דיך פרעגן, יעצט וואס האסטו אויפגעטון? האסט גענומען א רוצח מענדעלע האסט אים ארויסגעשטופט און האסט אריינגעשטעלט א בהמה, דעם שור הבר האסטו אריינגעשטעלט, וואס איז יעצט בעסער? עניוועי, איך וויל נאר זאגן פארן עולם, לאזטס ענק ארויס פון די חכמים, עס איז א מום, ס'בלייבט א פעלער. יעצט אריינגעקומען א נייעס אז. לייזער בערלאנד בלייבט אין די תפיסה, זיי טראסטן אים נישט, ער האט זיך געשוואוירן אז ער וועט נישט אנטלויפן, נאר זיי טראסטן אים נישט, און חוץ פון דעם האבן זיי מורא וואס די שין בית גייען טוהן, טאמער אנטלויפט ער קען די שין בית אומברענגען דארט אין דאס גאנצע לאנד, עניוועי ער גייט אין ערגעץ נישט, מען האט אים צוריק געטראגן אין תפיסה, זיינע חסידים זענען זייער זייער אנגעווייטיגט. אבער איך וואלט געוואלט מען זאל רעדן צו די וויקטימס ווי ווייט זיי זענען אנגעווייטיגט, און דאס אז ער האט געזינדיגט דאס איז נישט די גרעסטע מאלער, דאס איז דא א גרעסערע מאלער פון דעם אז זיי רודפן יעצט יעדער וואס ווייזט אויף אינפארמעישן, דער יונגערמאן וואס לייזער פלעגט אלץ קישן זיין פרוי אין פנים מיט א האג, דער איז געווען באהאלטן אין צפת, פרעג איך אים פארוואס ביסטו באהאלטן, זאגט ער ווייל לייזער'ס חברה ווילן אים הרג'נען. שטייסט? די זאך גייט זיך ענדיגן אין ארץ ישראל אויך. חברה לעבן נאך אין אלטן אזיאטישן מארמאר אז מען קען שלאגן, הרג'ענען, אזוי ווי סאטמער האט אמאל געמיינט. ניין ניין, ס'וועט זיך ענדיגן איבעראל, אפילו אין ארץ ישראל אויך. יעצט, כ'האב ענק אלץ געזאגט אז מ'טאר נישט מאכן עמטליך גרויסע גניבות, אין אלע שילן פארקויפט מען וויינען, ס'איז אלץ איליגעל. דער אמת איז א שיל מעג פארטיילן פאר די מעמבערס, אבער פארקויפן טאר מען נישט. ס'גייט אין אזאלכע גרויסע נאמבערס, ענדליך מ'האט ארויסגעשיקט פאליס אין מאנטריאל און מ'האט געכאפט. צענדליגע שילן וואס זיי פארקויפן אונטן וויין און זיי האבן נישט קיינער קיין לייסענס און מען האט נאכגעקוקט פון ווי ס'קומט, דאס ווערט באצאלט, דאס איז נישט קיין דאנעישאנס, יעצט האט זיך אנגעהויבן די פראבלעם נאמבער סיקסטין, כ'האב ענק געזאגט וויבאלד מען פאלט אריין צום גוי וועט ער אלעס אנטפלעקן, צו איינער מסר'ט צו נישט דאס איז שוין נישט מיינע ביזנעס, קען זיין א איד וואס האט א וויין סטאר מסר'ט. אבער איך האב ענק געוואלט זאגן, ווען איך האב ענק געבעטן לאמיר נישט גיין צום גוי, אהרן און זלמן לייב זענען זיך געגאנגען מתדיין זיין פארן גוי, איך האב ענק געבעטן ס'איז נישט קיין וועג און קיין פלאץ ווייל בסוף גייען זיי פירן די גאנצע תורה חלילה. שא, יעצט האלט מען שוין ביי די וויין און יעצט מוז ער קומען אויף אמעריקע און ס'וועט ווערן לעבעדיג. יעצט די פאליס דארטן, ס'איז דא פינף און צוואנציק פאליס אין מאנטריאל און זיי האלטן אין איין אוועקטראגן וויינען פון די, נישט נאר פון די שילן, נאר ס'איז דא איליגעל סוחרים אויכעט וואס האבן געמיינט ס'איז א דזשאוק. נישט. יעצט וועט עטס, מ'וועט עס באצאלן, דו זאלסט וויסן איין זאך, פאר דעם חרם וואס עטס האטס געטון, און פאר גארנישט, פאר א מענטש וואס האט זיך געשלאגן פאר די קינדערלעך סעיפטי, און פאר דעם וואס עטס זענטס געגאנגען זיך מתדיין זיין צו ערכאות אהרן שייגעץ מיט זלמן לייב שייגעץ, מיט די גאנצע סאטמארע קהילה שקצים, פאר דעם וועט עטס באצאלן א העפטי פרייז, דער אייבערשטער זאגט, אויב מיין תורה איז נישט עקסעפטעד ביי ענק איך וועל דיר געבן א טשענס צו זעהן וואס דער גוי קען, און בפרט נאך מיר געגאנגען אין ארץ ישראל צו די בגץ, יא ס'איז גוט, רבותי עטס האטס געלאכט פון רבונו של עולם, אונז וועלמיר אבער האבן א געוואלדיגן דורכפאל ווען דער אייבערשטער וועט אנהייבן צו לאכן פון אונז, ווייל אונז וועלמיר זעהן אז אנעם אייבערשטן קען מען נישט לעבן. כאטשיג ס'שווימען ביי די אהרונים מיט די זאלונים אסאך געלט מיט כבוד מיט מ'בויעט און מ'בויעט שטעט און מ'בויעט נאך שטעט און אין בלומבערג און מ'האלט אין איין געווינען געווינען געווינען געווינען די סוף און די סוף גייט זיין אז דער אייבישטער וועט זאגן איך בין דער מלך העולם און נישט בראש מיט די אלע חברה. כ'וויל מעורר זיין זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז יעצט געווען די פיינעל פון די טעקס סיזען, איז דא, איר ווייסט ווען איר קאלט אפ די ניו יארק טעלעפאון קאמפאני למשל איר ווילט וויסן א טעלעפאון צו אן אדרעס, איר רעדט מיט איינעם ערגעץ איך ווייס אין אינדיע צו ווי, יעצט וואס זיי טוהן איז זיי נוצן אויס די אלע זאכן פון אווערסיס אז זאלן אפקאלן דא מענטשן און סטראשען זאלן שוין אריין געבן זייער קרעדיט קארד ווען נישט וועט מען זיי איינזעצן, זענדן פֿינף טויזנט, צען טויזנט פאר טעקסעס. און די איי אר עס האט בכלל א שלעכטן רעקארד אז זיי האבן געטשעפעט מענטשן פאר גארנישט טוט זיך יעצט אין די פעדערל סאו מ'רייסט זיך ארום מיט זיי זיי האבן געטון וואס מען טאר נישט סאו נוצן די חברה אין אווערסיס אויס דעם שוואכקייט און זיי קאלן דא אפ מיר האט שוין געקאלט אפאר מענטשן איך בין דאך געווען אן אקאונטענט האבן זיי געזאגט די ווייסט מען האט אונז צוגעקאלט מען גייט אונז איינזעצן געב שוין דיין קרעדיט קארד און סאיז דא מענטשן וואס האבן מורא און דעי פאל פאר איט און ממילא פאלן זיי דורך נאך זייער ביטערליך זיי געבן ארויס דאס געלט און איך בעט יעדן איינעם, אין אמעריקע איז נישט דא אזאך איך קאל דיך אפ כ'וועל דיך איינזעצן, מען קאלט נישט אפ, מען זעצט נישט איין, אז ער וויל זאל ער דיר שיקן א בריוו און נאר אזוי העט מען ענטפערן, לערנטס ענק אויס דעם סיסטעם פון דעם לאנד. כ'האב געהאט א מעשה מיט בערך צוויי יאר צוריק, איינער קאלט מיך אן אז ס'איז דא עפעס א לויער הייסט אזוי און אזוי און ער איז געגאנגען אין טייוואן אין די גאס האט מען אים געמאכט א האלד אפ, אים צוגענומען זיין פעספארט אלעס. און ער דארף האבן פיר טויזענט דאלער, ער דארט מיט זיין ווייב מיט א מעשה, ער דארף האבן פיר טויזענט דאלער, איך זאל גיין א וועסטערן יוניאן זאלסט אים שוין אריבער שיקן, עט ער שוין אנהייבן די פראסידזשער פון די פעיפער ווארק, ער האט זיך פארגעשטעלט אז ער איז זיין לויער, שיק איך אים צוריק א אימעיל און איך פרעג אים פארוואס קען ער נישט מיר אליינס שיקן די אלע אינפארמעישן, איך זעה דאך אז דו האסט מיין אינפארמעישן אז איך קען אים, זאגט ער מען האט אים אנגעמאקלט ווייל מען האט אים געמאכט א האלד אפ און ער איז נישט אינגאנצן. אזוי געזונט אויך נישט. שוין, איך הער אויס די מעשה, זאג איך אים, ווייסטע וואס, איך וויל דיך עפעס פרעגן, ס'איז דא איין זאך, איך האב געמאכט מיט אים א טרענזעקשאן פון א גרויסן ריעל עסטעיט דיעל נישט לאנג צוריק, איך בין נאך געווען דארט א קליין רעדל, אבער ס'איז געווען א גרויסע דיעל, זאג איך אים, פרעג אים צו ער געדענקט וועלכן בילדינג אונז האמער פארקויפט. קומט ער צוריק א שעה שפעטער אז ער איז אזוי צוקלאפט ער געדענקט גארנישט, שיק איך אים צוריק א אימעיל און אויב ער געדענקט גארנישט נו אפשר ווייסט ער אינגאנצן נישט וואו ער געפינט זיך, כ'מיין כ'וועל שיקן געלט און נאכדעם וועט מען נישט וויסן ווער ער איז און וואו ער איז, זאגט ער ניין ער האט א דאקטער לעבן זיין בעדסייט און אלעס. קיצור, וויפיל דארף ער האבן? פיר אלפים. פרעג איך אים אז ער האט גארנישט, ער דארף מאכן א פאספארט, און מ'האט אים צוגעגנב'עט דעם טיקעט, איז דאך פיר אלפים א דזשאוק, ער דארף האבן כאטש צען אלפים. זאגט ער, יא, ער העט בעטן פון נאך אפאר ידידים אויך. שוין, זאג איך אים, אזוי ווי איך ווייס נישט מיט וועם איך האנדל, איך וויל דיר נישט געבן מיינע פרייוועט אינפארמעישן, כ'וועל דיר שיקן א וועסטערן יוניאן, דארט שטייט אויפגעשריבן ווער ס'שיקט עס, איך וויל נישט. עניוועי, כ'האב מיך נישט צוגעכאפט צו שיקן ווייל ס'האט נישט אויסגעזען א כשר'ע דיעל. סוף צוויי וואכן שפעטער ער קומט אהיים זאג איך אים זאלסט וויסן איך האב דאס און דאס געהאט, זאגט ער האסט גוט געטון האסט נישט געשיקט ווייל זיי זענען דארטן געפערליכע טאשן שניידערס, גייסט אריין אין א סטאר קויפסט עפעס שיקן זיי, זיי העקן גראד דעם גאנצן אימעיל און זיי שיקן פאר אלע ידידים א קאפי אז מען זאל שיקן געלט, דאס זעלבע וויל איך זאגן דא פארן עולם, כאפטס זיך נישט קיינע התפעלות קיינער שטארבט נישט איבערנאכט, טאמער מ'האט איינעם איינגעזעצט מ'האט איינעם צוגענומען א פאספארט איז דא עט די אמעריקען עמבעסי און נאכדעם איז דא דער איד דער ווייסט וואס ער לויפט כאפן אלע גנבים ס'הייסט ס'איז דא ווער ס'טוט אין דעם איז איך זאג עס פשוט פארן עולם מ'זאל וויסן איף יו דאנט נאו האו טו פלעי די דייס דאנט סיט ביי די טעיבל ס'איז דא היינט אזוינפיל גימיקס איך ווייס מענטשן וואס האבן אייגענע הייזער זענען היינט נישט זיכער ס'געווען אמאל אין ניו יארק פאוסט ווי איינער האט אפגעקויפט דעם עמפייער סטעיט בילדינג מיט פאלשע פאפירן אלעס, ער האט געוואלט ווייזן ווי אנסיקיור אלעס איז, יעדער וואס האט פראפערטי אדער א בענק אקאונט זאל מאכן זיכער אז ער איז געזיכערט, ס'איז דא וועגן וויאזוי מען טוט עס אינשורן, און מען זאל אויך אבאכט געבן פאר די אייגענע קינדער און די אייניקלעך, דאס האט מיר יעצט איינער פארציילט, איך האלט אין איין רעדן אז מען זאל אבאכט געבן ווייל קינדער הארגענען אוועק עלטערן, מען הארגעט אוועק ברידערס און שוועסטערס. געזעץ, טאמער ס'איז דא א עי קעי פאליסי, ס'איז זאכן וואס געשעהן יעדן טאג ליידער, כ'האב זיי פארציילט אז אויף מארא מארא שינגאנא מאטעלע באטעלע איז דא מסתמא הונדערטער מיליאנען דאלער לייף אינשורענס פאליסיס פון די אייניקלעך און פון די איר אייניקלעך וואס מ'האט געמאכט אויף זיין נאמען נאך א מזל זיי פארסאמען אים נישט עניוועי איז איז געווען איינער קאלט מיך אן ווייסט כ'האב געלאכט פון דיר כ'האב געהאלטן ביסט שוין אינגאנצן צעדרייט, זאגט ער מיר, רבי נחום וואס זאל איך דיר זאגן, איך האב צוויי זין וואס זיי האבן גרויסע פאליסיס אויף מיר און איך האב מורא איך ווייס נישט וואס צו טון, זאג איך אים ס'איז דא א סגולה צו זאגן צען מאל א פסוק אויך פנים ואחור אהין און צוריק ס'הייסט ראי בנים שגידלתם דאס זאלסטו זאגן צען מאל אהין און צוריק מיט בכיות, יא מ'הארגעט אייגענע מענטשן, איך קען א פאל אפאר חדשים צוריק וואס מ'האט גענומען א ברודער און מ'האט אים דערהארגעט ווייל ס'איז געווען א פאליסי און ס'איז נישט געווען אזוינפיל געלט אויך. מען קען היינט הארגענען פאר פופציג טויזענט דאלער אויך. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך פארן עולם, איך באקום צענליגע און צענליגע קאלס פון לעיקוואוד, זיי זאגן מיר זיי האבן דארט א נייע געגנט, איך מיין איך מיין ס'הייסט דארטן טאמס ריווער, איך ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי ס'הייסט אפילו, קיצור איז דארט דא חברה וואס האבן זיך אוועק געמופט פון לעיקוואוד, זיי ווילן נישט קענען קאטלער מיט די זיבעצן ווייבער, זיי ווילן נישט קענען די אלע משוגעים, עניוועי און די שמירה קומט זיי דרייען זיך דארטן, זענען די חברה געגאנגען זיי האבן געפיילט א קאמפלעינט, זיי האבן ארויפגעשטעלט. ווידעא קעמערעס אז זיי ווילן די שומרים זאלן נישט קומען אין זייער געגנט, זיי צאלן נישט קיין געלט פאר שומרים, זיי זענען נישט גאווערמענט אפישעלס, און זיי ווילן זיי נישט, איז ארויסגעקומען יעצט א מורא'דיגע שטינק אז גרינפעלד מיט דעבלאזיא יעדער געט זיי גאר גרויס געלט, זיי האבן באקומען גרויס געלט, איך הער זיי באקומען פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער א יאר, קיינער ארבעט נישט אומזינסט, יענקל דאסקאל איז נישט משוגע צו ארבעטן אומזינסט ווייל בשעת ווען ער לויפט נאך נאך עפעס א גוי קען ער דאך כאפן א זונה, פארוואס זאל ער זיין משוגע דאס צו טון? סא מ'איז שוין געוואויר געווארן דעם גאנצן אמת אז זיי מאכן זיך זייער אסאך געלט, און זיי שנארן נאך געלט אויכעט, און זיי האבן פריווילידזשעס אז זאליקא קען קומען צו פארן מיט זיין קעדילעק און מיט גרויסע סיירין לייטס. עניוועי, למעשה, מ'האט געפיילט א קלעים קעגן די גאווערמענט, און די גאווערמענט גייט עס דיסמענטלען, זיי האבן נישט קיין שום רעכט מער צו גיין פעטראלן, ווייל זיי האבן גע'טענה'ט ממה נפשך זענען זיי גאווערמענט עידזשענטס, דארף מען אונז דאס וויסן? זענען זיי נישט גאווערמענט עידזשענטס און עטס געטס נאר אונזער טעקס מאני פאר זיי? ווער ברויך זיי האבן? זיי טוען פאר אונז גארנישט? ביסטו פון די קלאב קענסטו מזנה זיין און קענסט טון וואס די ווילסט, דער קאסובער דאגי קען נעמען און מאכן זיכער אז די שומרים האבן גענומען מיט די הצלה אינאיינעם א מיידעלע און מען האט איר געמאכט א די ען עי זאל נישט אנקומען צו די פאליס ווייל מען זאל נישט כאפן אז עפעס א רב'ס א זון האט גערעיפט דאס מיידל, ווי דאנט וואנט דעט. קיצור זיי האבן געמאכט יעצט א ריזיגן פייט און די גאווערמענט גייט די איז אזוי די געלט האט מען זיי שוין צוגענומען זייט די מעשה פון ליכטענשטיין האט די גאווערמענט געסטאפט אלע פאנדינגס דאס איז פינישט נאר יעצט גייט מען פייטן אז זיי האבן נישט קיין רעכט בכלל זיי זענען נישט אפישעל מענטשן און זיי האבן נישט קיין רעכט צו פארן מיט סייריענס מיט אלעם און אין לעיקוואד ארבעט עס מען גייט צו דיסמענטלען פון עי טו זי. יעצט וויל איך בעטן איין זאך וויליאמסבורג און בארא פארק און אפילו קרית יואל פאלאוטס אינסטראקשענס, טוטס די זעלבע זאך, אונז ברויך מיר זיי נישט, אונז האבן זיי קיינמאל נישט געברויכט, זיי האבן נישט געטוהן קאנסטראקטיוו, זיי האבן געגנבעט און געגזלט געלט מיט אלעם, זיי האבן געטוהן וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן פארדעקט וועמען זיי האבן געוואלט א קריים און וועמען זיי האבן נישט געוואלט האבן זיי נישט פארדעקט. זיי זענען ווארטלעס פיפל, זיי זאלן זיין סיוויליענס אזוי ווי יעדער מענטש, מען דארף זיך צאמנעמען, מען דארף פייטן, מען דארף איינגעבן פעיפערס ביי די גאווערמענט און זאגן זיי טוען אינטרודן אין די סעיפטי פונעם עולם, זיי טוען אינטרודן אין די פרייוועסי פונעם עולם, ווי דאונט וואנט דעם, ווי דאונט ניד דעם, ווי וואנט דעם טו בי דיסמענטלד, דעטס איט. דיס איז וואטס גאנא העפען, איך טרעף איצעלע פימפ, זאגט ער מיר איצעלע אז מען גייט נאכאמאל רינוען מיין חרם ווייל חזקל טייטלבוים זאגט ס'איז נישט אמת, זאג איך אים איצעלע קודם כל קענסטו עס רינוען, אז ס'האט נישט געהאלפן צען יאר צוריק ווען עטס זענטס נאך געווען יא דיין יא רב, היינט לאכט יעדער פון ענק, היינט איז א רב דער שמוציגסטער מענטש וואס איז דא, נאך א מזל האסט געמאכט אפאר טאלער אויף צו זיין א רב געגנבעט גענומען שוחד און, מעוות געווען דין תורות ווען נישט. איז א שאד געווען צו שפילן רב, דער גאלאנטער האט זיך אויך חתונה געמאכט אפאר קינדער געקויפט יעדן הייזער, דער דושינסקיער דער קעצעלע האט געארבעט אום שבת און ער האט געטוהן און ער האט געמאכט און ער האט דאך כאטש געמאכט עפעס, ווען נישט סתם צו זיין א רב ס'לוינט זיך נישט. גערעדט. עניוועי. סאו זאג איך אים, היינט אז דו'סט ארויסגעבן א חרם צו טאס עס רינוען איז עס די גרעסטע דזשאוק וואס איז דא אין שטאט ווייל יעדער ווייסט וואס עס גייט דא פאר. כ'האב באקומען אזויפיל קאלס נאכדעם וואס ארויס די ווידיאו אויף דעם משה הערש קליין דער איידעם פון דעם גראבן חזר עזריאל גריג כ'האב באקומען אזויפיל שקויעכעס מענטשן קאלן אפ ס'איז דא אפאר וואס זיי נעמען זיך אן פארן ס'פארשטייט זיך אבער אנישט פאלט דאך די גאנצער חינוך אז ער איז געווען פערציג יאר מנהל האט ער מזנה געווען פערציג יאר מיט קינדער. נאר קיינער הייבט עס נישט אן ביי די זעכציג און ביי די פֿינף און זעכציג, ספעשל נאך אזא פרומער, קוק אן דאס געשטעל. סאו בקיצור האט עטץ געמיינט אז עטץ ארויסגעגעבן דעם חרם נחום ראזנבערג גייט אנטלויפן, ניין ניין איך בין דא ברוך השם, איך לויף נישט, און לויפן וועט עטץ, און נאכדעם דאס ווילסטעך אננעמען פאר דעם חזר חזקל טייטלבוים, איך וויל דיר דערציילן, ס'האבן מיך אפגעקאלט עטליכע רבנים און געזאגט ר' נחום סאו וואט אז ער האט גענומען די און די ווייבל, זיי ווייסן אלע ביינאמען, זיי קענען זיי ביים ערשטן נאמען, זאגן זיי אבער לאז אים שוין אפ, לאז אים, איך בין דאך. אנהאלטן דאס לעבן, סאו יעדער ווייסט איר ערשטן נאמען מיט איר צווייטן נאמען, און דו ווילסט עס נאך לייקענען? און נאך א זאך, אז דו'סט ארויסקומען אז דו'סט נאכאמאל ריאינסטעיטן דעם חרם, גייסטו דאך נישט יעצט זאגן אז די מעשה פון חזקאל טייטלבוים איז נישט אמת, און דו גייסט אפילו נישט זאגן אז די מעשה פונעם דיין פון זאמלויב'ן, דער חשובסטער דיין, האט נישט געוואוינט מיט זיין טאכטער, דו גייסט נאר זאגן אז איך, מען האט מיך אויך געשטעלט אין חרם. הער אויס, דו האסט מיך שוין דאך געשטעלט אפאר מאל. איינמאל ביי די ג'בור מקווה האסטו מיך געשטעלט אין חרם וכבר אמרו עליו הרבנים אז ער קען נישט קיין מקוואות וכבר אמרו דו האסט דאך שוין אסאך זאכן געזאגט סאו ליסן די קום ארויס מיט דיינעם און איך וועל ווייטער גיין מיין וועג עטס האטס ענק אויסגעלערנט אונז האמיר אראפגעברענגט בעלסקי פון די או יו אונז האמיר אראפגעברענגט די גרעסטע רבנים אונז האמיר פאר קיינעם זיך נישט אפגעשטעלט און מיר וועלן זיך אפילו נישט אפשטעלן פארן עלעגאנטער חזר וואס האט מכשיל געווען אין זיין מקווה האט ער מכשיל געווען קינדער און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך איצעלע דער חובת הלבבות זאגט דאך אויפן יצר הרע זאגט ער הוא ער ואתה ישן ער איז אייביג אויף דו שלאפסט. איצעלע איך האב גענוג מענטשן וואס זיי האלטן איין ביים ארויסקומען קעגן עלעגאנטע אויכעט איך האב שוין וואס דו ווילסט איך בין נישט געשלאפן אונז האמיר עדות פון אלע זייטן אונז געמער ארויס דעם זעלבן בריוו אויפן גאלאנטער חזר און אויף מענדעלע חזר אונז האמיר אלע מענטשן וואס זיי האלטן מיט נישט אלע וואס ער האט מכשיל געווען מכשיל געווען אסאך מער. נאר זיי זענען מסכים היינט, קיינער האט שוין נישט קיין מורא, סאו יעצט גייט זיין די מלחמה זייער גוט, ביז יעצט ווען די האסט געוויסט אז ס'איז נײַן און נײַנציק פראצענט די געווינסט, ביסטו געגאנגען אין דר'ערד מיט די גאנצע רבנות דיינע מיט אלע רבנים ארום און ארום, העלפט האבן שוין אפגעקאלט זיי ווילן זיך איבערבעטן, איך וויל מיך מיט קיינעם נישט איבערבעטן, איך איך בין שוין פערטיג, איך מיך שוין, די האסט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, איך האב שוין ברוך השם געדאוונט נאך מיין טאטן, און נאך מיין מאמע'ן, און איך בין אזוי צופרידן, איך האב געהאט אזא שיינע מנין מיט אלעם. ראש השנה יום כיפור סוכות און צוויי וואכן פאר אלול און צוויי וואכן אין חשון האב איך געהאט אין ארץ ישראל די שענסטע מנינים ס'איז געווען א מחיה ס'איז שוין די ראולינג דעיס אר אווער די קענסט שוין נישט ווארפן קיינעם דו האסט פראבירט א אייניקל ארויסצוווארפן פון חדר און כ'האב אים צוריק געשטעלט כ'האב אים געטראגן אין פאבליק סקול. דאס וואס איך האב אנגעהויבן אנצודרייען דעמאלטס, דאס דרייט זיך יעצט אלץ ווייטער, ווייל אונז גיימער ווייטער, אונז זאג מיר וואסערע א שקצים עטס זענטס, ווי עטס ווארפטס ארויס קינדער, עטס נעמטס מיליאנער דאלער, עס גייט אלעס ארויסקומען, כ'האב ענק געזאגט, אלעס וועט ארויסקומען, עס וועט נישט בלייבן מער קיין סיקרעטס, אדער עטס עטס ענק אויפירן ווי נארמאלע מענטשן, אדער עטס עטס גיין אראפ אין דר'ערד. סא איך וואלט געוואלט זעהן זאלסט עס נאכאמאל רי ווי מען זאגט מחדש זיין, ריאינסטעיטן דעם חרם, איך וואלט עס געוואלט זעהן, איך האב נישט קיין שום פראבלעם דערמיט, איך האב דיר געזאגט דעמאלטס, איך האב נישט געהאט קיין פראבלעם ס'ערשטע מאל אויך נישט, איך האב אפגעקאלט איינער, ער האט געהייסן יענקל אילעוויטש מיט א ברודער משה אילעוויטש, אז זיי האבן געזאגט זיי זענען שלוחים פונעם אבי אבות המוסרים משה פרידמאן און משה איז זייער שטארק און איך זאל מורא האבן פאר אים ער קען מיך אונטערברענגען, ער קען מיך אונטערברענגען ווען איך געהער אין סאטמאר, אז איך געהער נישט אין סאטמאר קען ער קיינעם נישט אונטערברענגען, דאס איז ענקער צרה, ס'איז געווען דא איינער, ער איז געווען א א א א ידיד מיט משה טעראריסט פרידמאן, ער הייסט ר' יצחק לייב וויינגארטן, און נאכדעם האט ער זיך צוקריגט, ער איז געווארן א קנאי, ער האט אנגעהויבן צו דאווען ביי די בני יואל, צו ביי די מי מריבה, ער האט צאמגערעדט אויפן סיגוטער, שפעטער האט מען אים געזאגט ער זאל זיך איבערבעטן ווייל ס'גייט נישט קיין שידוכים פאר די קינדער. און דער בהמה האט געגלייבט אז זיי פירן די מערכות השמים, ער איז געגאנגען ער האט זיך איבערגעבעטן, מענטשן האבן נישט געוואלט אז ער דאווענט אין שול, ער האט געמוזט מקבל נזיפה זיין, אויסטון די שיך מיט די זאקן מיט די גאטשעס אין פראנט פונעם סיגוטער'ס ציון, און ער האט אלעס געטון, און ווי האלט ער היינט? פונקט ווי ער האט געהאלטן פיר פינעף יאר צוריק. כ'האב זיי דאס מסביר געווען, ווען די רשעים זענען אנגערייצט קענסטו זיי שוין נישט בארואיגן. און ממילא האב איך זיי דעמאלטס אייביג געזאגט, איך האב פון ענק גארנישט, איך האב נישט מיט ענק, און איך געהער נישט צו ענק, און פארטיג. איך האב געזאגט, ווארסט קעיס סענעריאו האב איך מיר געקויפט א הויז דאון סאוט, ס'שטייט דאך נישט אז נאר דא קען מען טאנצן הקפות. איז געקומען דער יענקי אילאוויטש וואס ער זיי די אלע רעקארדס וואס מ'האט, איך האב זיי רעקארדעד אלע טעלעפאונס, אלעס גייט. ס'קומט יעצט אלעס ארויס, אלעס שווימט ארויס. איז געווען איינער יענקי אילאוויטש מיט משה אילאוויטש האבן אלץ גערעדט ביידע אויפן זעלבן ליין, זיי האבן זיך געקאלט, אה, ס'איז געווען. אז זאלסט מורא האבן פאר משה, זאג איך כ'האב נישט קיין מורא. מאכט ער צו, זעט אויס משה האט זיי באצאלט אז די בושה איז גרויס, דא האט מען ארויסגעגעבן א חרם און דער לאכט ער פארט ווייטער, און דו זאלסט זען. שוין נאכדעם זאגן זיי, ווייסטו וואס, אונז קען מיר גיין צו, ס'איז דא געווען דארטן א ישיבה אין בארא פארק שערי יושר, איז געווען דארטן דער רב ראזענבלום,

זיי זענען גאנצעטע בעלי בתים געווען אין שטאט מיט אלעם, עניוועי זיי האבן מיר אויך געזאגט דער רב ראזענבלום ער וועט אראפ נעמען דעם חרם, ווי אראפ נעמען ער קען נישט ער האט אנגערייצט די שקצים, זיי האבן אויך נאר גענוצט ראזענבלום פאר אלע זייערע שייגעץ שטיק, איינמאל ווען ער האט נישט מיטגעארבעט מיט זיי האבן זיי נישט געווען אינטערעסירט מיט אים צו האנדלען און איך האב געזאגט זיי דעמאלטס ביי מיר איז ער דער גרעסטער שייגעץ אין שטאט, הי טאפס אווער יעדן חזר, פארוואס ווייל דער חזר האט זיך כאטש ענדזשויט און דעם שייגעץ האבן זיי גענוצט. און ער האט געטוהן אלע זייער ארבעט, מען טאר נישט דעם, דעם דארף מען באגראבן, דעם מעג מען אהער, דעם אהין, דעם מעג מען מסר'ן, דעם נישט, סא איך וויל ענק עפעס זאגן, איך האב שוין מיטגעמאכט מיט ענק די אלע שייגעצעריי, יעצט קענטס געזונטערהייט ארויסקומען, יעצט קענטס ארויסקומען נאכאמאל מיט אן איסור, קענטס עס רינוען, און איך האף אז די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן אים נאכאמאל וועלן אונטערשרייבן, ווייל זייער אסאך האבן מיך אפגעקאלט אז זיי האבן גרויסע. פראבלעמען אין שטוב, מיט קינדער און מיט אנדערע זאכן, און זיי זעען ווייל זיי האבן געשטערט. איינער האט מיך אפגעקאלט ער האט פארלוירן אין די נומבערס מיליאנען וועגן דעם. ער האלט אז ס'איז וועגן דעם, ווייל יעדער מאכט געלט און ער פארלירט. סאו דאס גייט יעצט ענק אויסלערנען. אונז האמיר היינט נישט קיין מורא נישט פאר איצעלע, פּימפּ, און אפילו נישט פאר דעם גראבן פלאר, ס'דא אין מאנסי דא א פלאר, ס'דא איינער א מיילעך פלאר קומט אריין ער זאגט ער איז די ראש ישיבה פון נתיבות עולם, ס'שוין נישט דא קיין נתיבות עולם אבער ער איז די ראש ישיבה, דער איינציגע ווער ס'איז געבליבן דא אין נתיבות עולם איז געווען נחמיה וועבערמאן און אז ער זיצט היינט אין תפיסה איז דאך שוין נישט דא גארנישט, יעצט איך וואלט אלץ געוואלט וויסן וואס דער מיילעך פלאר האט א שייכות מיט דעם חיים פלאר, צו דאס איז א טאטע און א זון, ווייל איינמאל ווען איך בין געגאנגען קאשען אין מאנסי קיילים, איז צוגעקומען זיין זון, ער זאגט ער איז א זון פון חיים פלאר, מען פארשעמט אלע רבנים אויפן האטליין, ווי האט מען דאס געזען? זאג איך דו צעדרייטער יונג וואס דו ביסט, ווי האט מען געזען א קאמיוניטי וואס יעדעס קינד איז געווען מאלעסטעד? און יעדעס מיידל, און ס'איז נאך געווען א מלאך וואס האט עס געטון, נחמיה וועבערמאן, עניוועי, אונז האב מיר א נחמיה וועבערמאן וואס אונז מוז מיר אים בעקן, און ברסלב האט א לעזער בערלאנד וואס מען מוז אים בעקן, און די ארוינישע תלמוד תורה האט א משה הערש קליין וואס מען מוז אים בעקן, און די זאלישע תלמוד תורה האט א רייכמאן וואס מען מוז אים בעקן, לאזטס ענק אפ מיט די אלע. גארביטשעס ווארפטס עס ארויס און ווערטס פטור. אבער כ'האב באמת הנאה, א גרויסער עולם האט אפגעקאלט רב נחום, כ'האב געזען די קליפ, כ'וואלט עס נישט געגלייבט, און מ'זעט דעם צער פון דעם יונגל, און יעצט הייבן זיי אן צו זען וואס איך רעד צען יאר, זיי זאגן וויאזוי די וועלט זאגט, אז איין פיקטשער איז ווערד א טאוזענד ווארדס. עניוועי, איין ווידיאו איז ווערד א טאוזענד פיקטשערס. ס'גוט, ס'פארט, און ס'וועט ווייטער פארן, און דו וועסט ארויף לייגן נאכאמאל אן איסור, און איך וועל דיר אפילו נישט געבן די קורטעסי צוריק צו שרייבן א בריוו פאר יעדן אזוי ווי איך האב געטון דעמאלטס און זיי צוריק געלייגט אין חרם ווייל זיי זענען אלע אין חרם עז פאר עז איים קאנסערנד זענען אלע אין חרם. אזוי ווי דער דין איז אז מען לייגט יענעם אין חרם פאר גארנישט און יענער זאגט אדרבה, איז ווער ס'האט געלייגט אין חרם דער איז אין חרם. שוין, יעצט עמער גיין ווייטער. כ'האב געוואלט ענדיגן מיט זייער א וויכטיגע זאך, כ'מוז עס צולייגן, ס'איז דא פראוזן וועדזשטעבלס ענד פרוט ווערט יעצט צוריקגערופן פון.

פארוואס טוען זיי דאס? ווייל די עף-די-עי, די פוד ענד דראג אדמיניסטרעישאן, פאר סענטער פאר דיזיס קאנטראל און פריווענטשאן, דאס איז סי די סי, זאגן אז די פראדאקטס האבן א פאטענטשעל טו בי קאנטעמינעיטעד וויט ליסטיריע מאנא קלייטאנגענס, ס'איז עפעס אזא קראנקע זאך וואס קען חלילה הרג'נען דעם מענטש. פשש. למעשה וויל איך ענק זאגן, אונז, ביי אונז אידן, אונז האמער דאך אזא א גרויסע זאך, אונז האמער איצעלע פימפ געט אונז א הכשר און ער קומט ארויס וואס איז כשר און וואס נישט, רחמנא לצלן וואס ס'גייט פאר און דער אנדערע דארטן דער מאגראווער, מאגלאווער, איך ווייס וויאזוי ער הייסט, ער געט א הכשר אויף די ווערים, כ'וויל אייך זאגן, איך האב אהיימגעברענגט די שאלאטן וואס ס'דארף זיין ריין פון ווערים, ס'האט געהאט אזאלעכע עקלדיגע גרויסע ווערים אז כ'האב נישט געוואלט עסן דאס יאר בכלל דעם מין מרור, כ'בין אוועקגעגאנגען פון דעם מרור און כ'האב גענומען אן אנדער מין מרור. אזא מין חזיריי וואס טוט זיך ביי אונז. יעצט וויל איך פרעגן א שאלה. עס זאל זיך מאכן ביי אונז א א פראבלעם אז ס'איז אינפעסטעט מיט קראנקהייטן באצילן, עט ענק איינער עפעס זאגן, מ'האט ענק אלע אין דרערד, דאס איז היינט דער איד, באגראב יענעם, נאכדעם עט מען גיין צו דין תורה, מ'עט זאגן מ'טאר נישט גיין אין קאורט, מ'טאר יענעם נישט סוען. איך זאג ענק אפן און קלאר אז ס'איז דא קאמפעניס, אזוי ווי לאמיר זאגן די גרויסע קאמפעניס ווי וואלמארט צו די אנדערע קאמפעניס, און זיי האבן אן OU, וואלט איך זיי. טויזענט מאל מער געטראסט ווי איך טראסט פאר איצעלע פימפ און די אלע חברה, מיט גפן, מיט רימון, מיט די אלע משוגעים, מיט פאמעראנץ, ווייל טאמער מאכט זיך ביי אונז א פראבלעם וועט מען קיינמאל נישט צוריקרופן, האסט שוין געהערט אמאל ס'זאל זיין א ריקאל אויף א הכשר? קיינמאל נישט, מ'האט דיך אין דר'ערד, פרעס דיך אן, דו'סט שטארבן, ס'נישט געזונט, ס'האט אין זיך אינפעקשעס דיזיזעס, גיי אין דר'ערד. דאס איז היינט דער איד, אנפארטשענעטלי. דער עיקר איז דאס געלט, און דאס איז זייער שלעכטע נייעס פאר כלל ישראל. דא איז דא א קאמפעני וואס האבן געמאכט, ס'איז דא א פראבלעם, זיי גייען פארלירן מיליאנען, באט זיי רופן אלעס צוריק. ביי אונז איז קיינמאל נישט געווען קיין ריקאל, דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען. און וועגן דעם טראסט איך גארנישט די אלע הכשרים חברה. דאס איז גארנישט ווערט, דאס איז חברה וואס ס'באדערט זיי נישט יענעם צו באגראבן אויף טויט, ס'באדערט זיי נישט יענעם אוועקצולייגן אין דרערד, דעטס וואט איטס אלל אבאוט. פלעגט אמאל אין א אידישע געשעפט אין א אידישע שטאט, מען האט יעדער געוואוסט יענעמ'ס געשעפט, מען האט נישט גערעדט, מען האט נישט פארציילט, היינט אלעס איז מוסרים שקצים יענעם אונטערצוברענגען און דעטס וואט איטס אלל אבאוט. עניוועי איך וויל ענק נאר זאגן אז ס'זאל זיין ביי אונז אינפעקשאנס צו אנדערע זאכן, נאובאדי איז גאנא מעיק א ריקאל, יעדער עט דיר לאכן אין פנים.